א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט א ביילאגירט נאך עפעס צום שיעור, נו האב איך שוין געמאכט א ניין וואן וואן, די וואך איז געווען העווי ארטילערי פייטס, קודם משה מנחם טויבנפעלד איז געווען די וואך, און יעצט האמער געטראפן א נייען חזיר, ער הייסט יוסף הערש שווארץ, אויף ענגליש איז עס דזשאוסעף שווארץ. מען האט אים איינגעזעצט און איך הער אז מען האט די חברה אויסגעלערנט גוט מען זאל מודה זיין, איך הער ער איז מודה און איך הער נאך מער איך הער ער האט פארציילט זאכן וואס מען האט אפילו נישט געגלייבט, סאו למעשה איז געווען די וואך זייער העווי, אבער איך וויל רעדן פון אפאר נקודות, די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, איך וויל עטס זאלטס וויסן קלאר און איך זאג ענק נישט יעצט קיין ליגנט, איך זאג ענק נישט יעצט קיין גוזמא, אמר רבא גוזמא, ס'איז נישט קיין גוזמא, און איך גיי ענק זאגן דעם אמת ענד נאטינג באט די טרוט ענד די האול טרוט, און איך וויל עטס זאלטס דאס וויסן, איך וויל עטס זאלטס עס דערהערן, איך וויל עטס זאלטס עס פארשרייבן און איינ'חזר'ן און אוועקלייגן, און עטס זאלטס עס געדענקען, און עטס זאלטס זיכער זיין. אז עטס פארשטייטס וואס איך זאג. איך זאג ענק א זאך וואס ס'עט ענק זיין זייער וויכטיג צו וויסן. ס'איז מורא'דיג וויכטיג. אזוי ווי עטס האטס געהערט מ'האט איינגעזעצט יוסף הערש שווארץ, און ס'דא מענטשן וואס האבן געבוקט חתונות ביי אים, וויל איך ענק זאגן אז אויף מיר זאלט עטס ענק נישט פארלאזן ווייל איך בין נישט קיין בדחן. דאס בעט איך ענק ברחמים. נישט עטס וועטס האבן נאכדעם טענות. כ'האב געמיינט אז דו קענסט בדחנות. איך קען נישט, בין נישט געווען קיינמאל קיין בדחן, און איך זאג ענק נאכאמאל אז זאלטס ענק אויף מיר נישט פארלאזן. כ'האב געטרייט יארן צוריק צו זיין א בדחן, האב איך אנגעהויבן אזוי. דער חתן און דער כלה זיצן ביים טיש ווי א באנק דירעקטאר, און מיך לאזן זיי רעדן דא אונטערן לאמפ. כ'האב געוואלט זאגן די לעקטער, כ'האב נישט געטראפן די ריכטיגע ווערטער. כ'האב געזאגט, לאמיר מסכים זיין אלע אז ס'זאלן קומען טאנצן די כלה מיטן חתן, כ'האב געוואלט זאגן דער חתן מיט די כלה, כ'כאפ נישט די ווערטער, כ'זאג ענק נאכאמאל, זאלטס ענק אויף מיר נישט פארלאזן, כ'בין נישט קיין בדחן, דעטס איט. און זאלטס נישט זאגן כ'האב ענק נישט געווארנט, ווייל כ'קען דאך די אלע מעשה'ס, די אזיאטישע וועג. איך זאג ענק איך קען נישט קיין בדחנות, סאו די וואס האבן געבוקט ביי אים א חתונה זאלן וואטשן זייער קלאר ווייל ס'איז מעגליך אז ער וועט נישט קענען זיין ביי די חתונה, קען זיין ער וועט זאגן בדחנות אין תפיסה אדער ווען מ'וועט אים אויפן סטענד ארויפשטעלן און מ'וועט אים אויספרעגן וועט ער אלעס זאגן אויפן גראם, אבער נישט ביי די חתונה, סאו יעדער איינער זאל מאכן זיכער אז ער מאכט די חתונה אקארדלינגלי ווען ער וועט קענען זיין אינדרויסן. אויסער אז עטס וועטס וועלן מאכן די חתונה דארט אין תפיסה, לכאו' איך קען נישט גלייבן אז עטס וועטס וועלן מאכן וועגן דעם בדחנות. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, היינט נאכט דאנערשטאג נאכט דארף פארקומען די גרויסע אסיפה וועגן שטארק, און די רבנים זוכן צו פארקויפן דעם עולם באלאוני. איך הער זאגן אז דער בחור, דער וואס האט איינגעזעצט דעם יוסף הערש שווארץ, איז צוריק געגאנגען אין מאנרא, און אהרן האט אים אהער גענומען און האט אים געזאגט, ביסט משוגע, דו ברעכסט דאך אונטער מיין ישיבה, מען זעט דאך אז דא דאס איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר, די גאנצע ישיבה פארט אויף רעדער, א בחור קען שוין נישט אריינקומען אויף ווילימסבורג מען זאל אים נישט אטאקירן? סאו ער האט אים געזאגט, איך וויל דו זאלסט צוריקציען, אזוי הער איך, איך נעם א דיסקלעימער, עס קען זיין ס'איז נישט אמת. ער איז געגאנגען דער בחור און ער האט געזאגט פאר אהרן'ען דעם פאר לעטער ווארד. ס'איז ניין וואן וואן! האט אים געזאגט איין ווארט איך הער איז דא די פאליס פון אלע זייטן און גאנץ שיעור ד' האלט מיט מיר. דער בחור אין שיעור ד' פארשטייט אז טאמער א בחור איז אזוי נישט סעיף אז ער קען נישט אריינקומען אין ווילימסבורג צו ער קען נישט גיין אין א מקווה אנע דעם איינער זאל אים כאפן פון די פארנט אדער אריינשטופן פון אונטן דעמאלטס זענען זיי אין סכנת נפשות זעמער אין קאנגא אין אפריקע האט בערלאנד נישט געדארפט לויפן אויף אפריקע ער האט געקענט קומען אויף ווילימסבורג לעיזער בערלאנד. סאו דער עולם איז שוין מער נישט מיט דעם אהרן בארן באקסער, אויבן וואוינט דער דאקטער אונטן וואוינט די קו, אזא לאו-לייף דער אהרן. אלע יארן האבן מיר אונז אים געזאגט וואס טוט זיך מיט צומת הגידין, עס פעלט נישט אויס, עס פעלט נישט אויס, ער איז דער גרויסער בעל מכשיר, עס איז דא איין פראצענט צוויי פראצענט, נאכדעם ווען ער האט געזען אז עס איז צרות, עס איז געקומען עפעס א ליטווישער איד האט אים געוויזן עס איז דא אכט און דרייסיג פראצענט, לויפט ער שרייען וועגן צומת הגידין. און מיינען מיינט ער צו באגראבן זיין ברודער זאליקאן, ער גערעכט מיט דעם, זאליקאן מוז האבן אויף צומת הגידין איינער וואס איז בודק, אבער דו לאו-לייף, אונז האבן מיר דאך דיר דריי פיר יאר געזאגט אז ס'דא א פראבלעם, וואס ביסטו געזעסן שטיל? ווייל דו האסט געמיינט וועסט קענען קאפענען יעדן, וואס? געדענקסט ווען דו ביסט געוען אזוי גרויס און ביסט געוען אלקינו ואלקי-אבותינו, געדענקסט? און נאכדעם ביסטו געפאלן מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, משה האט דיך אראפגעברענגט, משה דער רוצח פרידמאן. יעצט ברענגט מען דיך אויך אראפ, דו דארפסט טשענדזשען פאליסי. דער הילל טייטלבוים האט נישט געטשענדזשט פאליסי ווייל ער האלט אז איך בין גערעכט, ער האט געטשענדזשט פאליסי ווייל דער עולם פארט נישט מער מיט ענקער וואגן, און ער האט מורא מען זאל אים נישט ארויסבאגלייטן מיט שלעק. דא וועט נאך זיין, בלוט וועט זיך נאך גיסן, קוק אויף שטארק, פאר צוואנציג טויזנט דאלער האט מען געהארגעט א מענטש, יעצט ווייסט וואס די בחורים גייען טוהן? טראסט מי, קיין שום בחור שלינגט נישט אראפ די פעין, כ'האב ענק געזאגט פאר צוויי יאר צוריק האט איינער געקויפט א רייפל, און האט געוואלט שיסן דעם ראש ישיבה. נאר איינער האט אים, א אנדער בחור האט אים אפגעשטעלט און אים געפרעגט, זאג מיר וויפיל מאל האסטו שוין געשאסן מיט א רייפל? זאגט ער, קיינמאל נישט. זאגט ער, וועסט כאפן זעקס מענטשן אויבן אן און דעם ראש ישיבה וועסטו נישט כאפן. איז ער געגאנגען האט גענומען דעם רייפל האט זיך אליין געשאסן. דעטס האו סטראנג די פעין איז. סאו שפילטס ענק נישט ארום מיט צובראכענע מענטשן. עניוועי, איך וויל אויך צוקומען נאכאמאל, ס'גייט זיין היינט נאכט די גרויסע אסיפה. פון דעם שטארק מען וויל מסביר זיין פארן עולם זוכן די רבנים וואס זיי קענען ברעינוואשן דעם עולם אז דאס קומט פון דעם און פון יענעם, מענדל האגער דער ברודער פון ישראל האגער האט געזאגט ער איז געגאנגען מנחם אבל זיין ס'איז געווען די קינדער וואס זענען געשטארבן פון דעם געז וואס מ'האט געשפריצט דער אראבער אז ס'איז געווען א געז צו פארסמען די קינדער ער האט געמיינט ער האט געזאגט ער איז אן עקסטערמינעיטער האט איינער פון די ברודער געפרעגט פון וואס קומען די אלע עונשים? האט ער געזאגט ווייל מען געט נישט אפ כבוד פאר רבנים. דער סטייפלער האט אויך די זעלבע געזאגט. סטייפלער איז עפעס אין די משפחה מיט דעם אויערבאך, מיט ר' שמואל אויערבאך, בקיצור, און מ'האט אים באליידיגט, מ'האט אהער, מען געט נישט אפ כבוד פאר רבנים. כ'האב געוואלט פרעגן אזוי, דעם סטייפלער גאון וויל איך פרעגן א זאך, דאס איז דער איינציגער חטא וואס איז דא אין בני ברק, ס'איז דא פעדעפילים, ס'איז דא שכבי זרע לבטלה אין אלע גאסן, ס'איז נישט דא א מקווה וואס איז ריין דערפון, היינט איז אסאך בעסער. און ס'איז נישט דא א בית הכסא וואס איז ריין דערפון. און דו האסט א פראבלעם? די איינציגע פראבלעם איז ווייל מען געט נישט אפ כבוד פאר די רבנים? און מענדל האגער המצרי, איך האב דיך געוואלט פרעגן א שאלה. דו געסט אפ כבוד פאר רבנים, דיין ברודער איז געווען א רב אין שיכון וויזשניץ, דו האסט אים ארויסגעווארפן. דו האסט דיין אייגענעם טאטן מבזה געווען בוז ומבוזה, דיין טאטע האט זיך אנגערופן דעמאלטס ווען חיים משה פעלדמאן האט געמאכט דעם שלום, געט ער א זאג, כ'האב הנאה אז ס'איז געווארן שלום, ווייל. מיין זון ישראל איז מיר קיינמאל נישט געווען אן עזות פנים. דו האסט אזאלעכע קולות געמאכט מענדל אויף דיין טאטן אז די צווייטע פרוי, די קדירה שאינה מבשלה האט געשריגן ביסט א רשע. זי האט דאך איבערגעדרייט וויזשניץ. סאו דו האסט יא אפגעגעבן כבוד פאר רבנים. ווי קומסטו יעצט פארקויפן דעם סאבדזשעקט ווייל דו ביסט געווארן א רב ווילסטו מען זאל דיר געבן אפ כבוד? דו ביסט געווארן א רבי? ווי קומסטו צו רעדן פון אזא סאבדזשעקט בכלל? איז די זעלבע זוכט מען דא אויכעט אין ווילימסבורג צו די דרשה ביי שטארק, איינער זאל אריין פירן דעם עולם אין עפעס א מאוד אז דאס האט צו טוהן מיט אינטערנעט, צו דאס האט צו טוהן מיט קינקי קליידער, אונז בענקט מיר זיך נאך איצעלע פומפ ווען ער איז געווען ביי די כוחות און ער איז נישט געווען אזוי צוקלאפט ווי מען האט אים יעצט צוקלאפט, פלעגט ער כאטש האבן א ריזען פאר יעדע זאך, איט מעיד סענס אדער נישט דאס ווייס איך נישט אבער ער האט געהאט א ריזען, איינער זאגט שלעכט געפארן איז אויך געפארן אבער אבי קיין צייט נישט געפאטערט. היינט האבן מיר שוין אינגאנצן נישט וואס ארויסצוקומען סאיז דער אינטערנעט איז דער פראבלעם הייסט דעס איז דער פראבלעם נײַנציק פראצענט אידן האבן נישט קיין אינטערנעט דעס איז דער פראבלעם וואס איז דער פראבלעם בקיצור איך האלט מען האט געבעטן דעם קאסובער דאגי דער הו הו הו דאגי אז ער זאל זאגן אפאר ווערטער זאגט ער פון וואס זאל איך רעדן זאגט מען פון אידישקייט האט ער געזאגט ער קען רעדן פון שובבים זאגט מען ניין ניין דעם סאבדזשעקט זאלסטו נישט טאטשן ווייל דעמאלטס וועט נחום ראזענבערג ארויסגיין א געווינער לאז אפ דעם סאבדזשעקט דער סאבדזשעקט טאר מען נישט רעדן. זאגט ער דעמט האב איך נישט וואס צו רעדן, זאגט ער העסט רעדן איבער שכם און איבער יוסף אבער רעד עפעס, האט ער געזאגט ניין ווייל דעמטס די מינוט איך ענדיג רעדן קומט נחום ראזענבערג אויפן האטליין און צומאלט מיך, זאגט איינער אה דער משוגענער דער האט צען הערערס, זאגט יענער ניין ער האט עלף ווייל איך הער אים אויך אויס, דער קאסובער הערט אויך אויס, סא מען זוכט איינער זאל פארקויפן פארן עולם באלאני, סאיז א שאד סאיז נישט דא ווער סזאל פארקויפן, סאיז געווען אמאל א רעסטעראנט אויף לי עוועניו קארנער ראס סטריט האט עס צוגעשפארט, סא ווער פארקויפט אונז היינט באלאני? מען זוכט מען זאל זאגן אז דאס איז געשעהן ווייל מען גראבט טויטע אין ארץ ישראל, ס'איז דא אסאך ריזענס פארוואס ס'איז געשעהן, איך וויל ענק זאגן די אמת'ע ריזען פארוואס ס'איז געשעהן, ווייל מיך לאזט מען נישט רעדן, טאמער טרעפט עטס נישט קיין רעדנער, איך מיין אז דארטן ווי מען מאכט די אסיפה קען איך יא אריינגיין, איך טאר נאר נישט גיין אין בית פייגא, דארטן ווי לעזער קעסטנבוים האט געגעבן אפאר מיליאן דאלער, ווייל דער איז א נואף א חזיר, די חברה האבן געב ווען זאליקא האט גענומען אז אברהם בער יאקאבאוויטש זאל זיין זיין ראש הקהל, האט מען אים אריינגעשיקט מיט חתימות א ביכל פון אלע זיינע חטאים, אויסער דעם וואס זיין שניר זאגט ער האט מיט איר געוואלט וואוינען. ס'קען זיין ער האט געוואוינט און דען שי דיסיידעד שי ריגרעט. א דיקן בוך. און די יודעי דבר זאגן אז די בוך איז נישט אזוי דיק ווי דעם בוך וואס מ'האט אריינגעטראגן אויף לעזערן, וואס משה האט אים געשטופט ער זאל ווערן ראש הקהל און מ'האט אים נישט געקענט נעמען ווייל די בוך איז געווען צו דיק. דאס איז וואס דא גייט פאר. אונז האמיר א ראש הקהל א נואף אונז האמיר א זאליקאן א שייגעץ. אונז האמיר אזאנע שמוציגע קהילה, שטעל דיר פאר, דעם יוסף בער שווארץ האט מען יעצט איינגעזעצט, הער א מעשה, יעדער קאלט אפ, אה, דו ווייסט ער איז א חזיר שוין אזוינפיל יארן, דו ווייסט מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון ספינקע אויף קיעפ סטריט, מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון פאפא, מ'לאט אים נישט גראמען ביי פאפא רב'ס שמחות, מ'לאט נישט אהער, און מ'האט אים שוין פון דא ארויסגעווארפן און פון דארט ארויסגעווארפן, ער דאוונט אין שטיבל. דא דא די שטיבל קארלבאך שטיבל זאגן זיי ער רעדט צו אזאלעכע בחרים די שוואכערע בחרים יא יא יא נאר וואס ער איז דער בעל קורא האט מען נישט קיין מורא אז ביי ליינען גייט ער ארויס טשעפען מיט קינדער אבער מען האט אלץ געהאט א חשד זאגן זיי און יעדער קומט יעצט ארויס יא ס'איז דא אזויפיל וויקטימס און אזויפיל וואט איז גאוינג אן וויטין די קאמיוניטי נאכדעם ווען מען כאפט איינעם ווייסט יעדער אויף אים טויזענט מעשות. און ווען נישט קען מען נישט אריינגיין צום ראש הקהל אים זאגן ראש הקהל טייערע דער מענטש איז נישט אין דער ארדענונג, וואט איז גאוינג אן היער? און אויף יעדן איז דא מעשות געלאור וויפיל דו ווילסט, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. יאקאבאוויטש איז אונזער ראש הקהל, לעזער קעסטנבוים איז אונזער פיינענציער, חזירים און מנוולים זיי האבן עוקר געווען יעדע זאך אין די תורה, נישט נאר לא תנאף, לא תרצח מיט אלעם. סא וויל מען יעצט וויסן וואס דא איז געשען בשלמי הרעה הזאת, איך וועל ענק זאגן מיך, טאמער לאט עטס מיך רעדן, עטס האט נישט ווער ס'זאל רעדן, בין איך מסכים זיך אויפצושטעלן און רעדן. איך קום עניוועי מיט א בולעט פרוף וועסט און מיט א בולעט פרוף פענס, נאר איך האב נישט קיין מורא צו שיסן, און אז טאמער נישט קענט עטס ארויפלייגן דעם ריקארדינג קענט עטס רואיג ארויפלייגן. רבותי איר זאלט וויסן אז מען נעמט פון יענעם געלט, אויסער די הלכה'דיגע חלק מיטן יראת שמים חלק, היינט צו הרג'ענען א מענטש פאר צען דאלער איז א דזשאוק, דער מענטש האט געדארפט באצאלן זיינע חובות, דער מענטש האט געדארפט פירן א נארמאלן בוקקיפינג, און איך בין זייער זייער גליקליך אז ער האט געראטעוועט צענדליגע מענטשן און ער האט באצאלט פאר עס און ער האט געטון זייער א פיינע זאך, עט די ענד אוו די דעי, ער האט נישט באצאלט פאר איינעם דארט ווי ס'איז זיך אים געקומען, און יענער האט עס נישט געוואלט נעמען וויט לעיד דאון הענדס, דעטס אלל איט איז. סאו ביפאר יו גאנא מעיק א שארק לאון, טינק טווייס איף יו גאנא העוו די מאני טו פעי מיט די אינטרעסט וואס זיי טשארדזשען. ער לערנט ענק אויס מעשה מאתנא אמינא? ער לערנט ענק אויס נישט צו דרייען אזוי? כ'געדענק, כ'בין געווען א, א יונגל וואס גראואינג אפ, איך מיין, מ'איז שוין געווען א בחור, איז געווען עפעס א פראבלעם, מ'האט געכאפט עפעס די שוחטים מיט מעדיקעיד, פוד סטעמפס, מיט מעשות אז ארבעט נישט אינגאנצען אויף די בוקס, ס'איז געווען די מיעל מארט שוחטים. כ'בין אריין צום רבי'ן. דער רבי איז געווען א הייליגער איד און ער האט געזען אז מ'מיינט נישט די שוחטים, מ'מיינט די שחיטה, מ'וויל עס אונטערברענגען, ער האט אפאר ערליכע שוחטים געהאט, וויל מען עס אונטערברענגען. האט דער רבי געזאגט אזוי. אמאל מען מאכט א שטיקל א גניבה'לע א ביסל א קלייניקייט אהער מיט אהין אקעי, און ס'איז זיי פארשטייען דאך נישט די אידישע אויסגאבן מיט מקווה געלט מיט כשרות מיט אלעם, אבער אינגאנצן צו לעבן טרייפה וויל איך נישט, זאגט די רבי איך וויל דיך איך וויל ענק יעצט ארויס ראטעווען פונעם מצב, איך זאג ענק צו איך ראטעווע ענק ארויס, אבער קיינמאל זאלט עטס עס מער נישט טון. דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו געבן די שוחטים געהעריגע וועידזשעס און ס'איז טאקע בעסער געווען ווייל די שוחטים קענען היינט ריטייערן. ס'כאפט נישט אז ווען דער שוחט איז געווארן זעכציג און ער האט שוין נישט געקענט ארבעטן, אז ער האט געארבעט איליגעל א גאנץ לעבן פון וואס ריטייערט ער? היינט האבן זיי אלע א ריטייערמענט פלען, דער עולם האט זיך מיישב געווען אז אפשר איז בעסער צו לעבן גראד. מען נעמט א מענטש, מען צאלט אים נישט, מען לאכט אים אין פנים, נא נא נא נא דעטס נאט גאנא קיפ אן פארעווער. ס'איז נאר א סטראגל ווער ס'איז שטערקער, ווילאנג דו ביסט געווען שטערקער האסטו יענעם געלאכט אין פנים, האט ער געזאגט המוציא מחבירו עליו הראיה, איך לאך פון דיר. איז געקומען איינער האט אים געזאגט איך ברויך פון דיר גארנישט, איך וועל דיר מאכן ענג אז דו זאלסט נישט קענען אטעמען, איך וועל דיך הרג'נען. דאס אלעס דארף מען אויסלערנען דעם עולם. און ווען א רב אדער א רבי איינער קומט אריין און ער ברענגט אים א פאר טאלער זאל ער אים פרעגן וואסערע מין געלט איז דאס? ער איז שולדיג געווען צוואנציג טויזנט דאלער, סטארק, האט מען אים געהארגעט. איך הער אז דעמאלטס טאג האט ער געטראגן פאר זאלקא'ן אכצן טויזנט, האסטו דאך געקענט נעמען די אכצן טויזנט און אוועק געבן פאר די צוואנציג, לייג נאך צו צוויי טויזנט דאלער, וואלסטו דאך געקענט לעבן. דער תירוץ איז איך האב מורא אז זאלקא איז אינוואלווד, איך האב מורא אז לעיזער קעסטנבוים איז אינוואלווד, איך האב מורא אז יאקאבאוויטש איז אינוואלווד, איך האב מורא אז אלע גענגסטערס און מערדערס האבן געווארפן א אויג אויף זיין געלט מיט זיין בענקראפסי, ער האט דאך געמאכט א העלדישן דזשאב. ער געקויפט א בילדינג פאר דרייסיג מיליאן דאלער און געזאגט פאר די באנק איך האלט נישט ביים באצאלן כ'האב דיך אינדרערד און דער בילדינג איז געבליבן זיין און די באנק איז געגאנגען אין בענקראפסי סא יעדער האט געווארפן אן אויג אויף דעם אנך נסעתא בגירושין או במיתה האבן זיי געזאגט במיתה האט מען דיר געבן. ער האט פשוט געטראגן פאר זאליקאן דאס געלט אז זאליקאן זאל זיך אריינמישן דאס איז מיין אייגענע אסאמפשן איך נעם זעכצן דיסקלעימערס אז זאליקאן זאל זיך אריין און מאכן זיכער אז מען ראטעוועט אים ווייל ער מוז האבן דאס געלט. ס'איז אריינגעקומען דעם לעצטן טאג, ער האט שוין נישט דערלעבט עס צו זעהן, א האלב מיליאן דאלער. פון וועם איז דאס אריינגעקומען? יו וואודענט טינק עט די ענד אוו די דעי וואס איך גיי ענק זאגן, איך גיי ענק נישט זאגן דעם נאמען, ס'איז אריינגעקומען פון די היימישע געלטער פון די גענגסטערס. מ'דארף אויפשטעלן זיך און זאגן פארן עולם רבותי, עטס מיינטס אז עטס לעבטס אין א סעיף קאמיוניטי? ניין! עטס געדענקטס אמאל צו גיין אויף פולטאן סטריט דא אראפצופארן בעדפארד עוועניו? מיט א מאשין גאן בייטאג איז מען נישט דארטן דורך. אונז זעמער אין אן ארגערע קאמיוניטי ווי פולטן. פולטן איז שוין היינט גאלד עניוועי. אונז לעבמער צווישן גענגסטערס און רוצחים אזא משה טעראריסט פרידמאן קוק אן דער וואס האט געהארגעט משה פרידמאן האט אים שיער געהארגעט א איד א מולטי מולטי מיליאנער הייסט אייזיק לעפקאוויטש ער איז געפארן אריין אין משה'ן אין בוים אריין און ער האט געבעקט און צוריק געפארן און נאכאמאל געפארן און נאכאמאל געפארן פארוואס ווייל ער האט ארויסגעשטעלט א בריוו אויף זיין טאטן ביג דיעל אונז לעבמער מיט רוצחים. די חברה, די רוצחים פארלאזן זיך נאר אז אונז זעמיר נישט קיין רוצחים, ס'טייטש אזוי, נאך אזא מין חרם וואס זיי האבן ארויפגעלייגט אויף מיר און געווארפן צעטלעך, בין איך דאך אויך געווען בארעכטיגט צו טון וואס אייזיק לעפקאוויטש האט געטון, נאר איך האב עס נישט געוואלט טון, ווייל את אלוקי השמים אני ירא, כ'האב נאך געלערנט ביים רעבן זכרונו לברכה, כ'האב נאך געלערנט ביי ערליכע אידן. און מיך האט מען אנדערש אויפגעהאדעוועט. אבער איך וויל זאגן מען דארף אויסרופן ביי די דרשה רבותי יעדער מענטש איז א פאטענשל חזיר און א פאטענשל רוצח און איך האב הנאה אז די בחורים לאזן זיך נישט מער ווייל ווען נישט וואלט מען אפגעהארגעט דעם בחור אויכעט למשל דער בחור וואס האט יעצט איינגעזעצט דעם יוסף הערש שווארץ ווען די בחורים וואלטן זיך ווען נישט קעגן געשטעלט יעצט קעגן דעם אהרן בארן באקסער וואלט געווען אן אומגליק ווייל מ'וואלט אים געקענט הרג'נען אויכעט. אונז לעב מיר אין א שטאט מיט רוצחים. די גמרא זאגט משרבו הנואפים האט מען אויפגעהערט צו געבן מים המאררים. משרבו הרוצחים האט מען אויפגעהערט צו הרג'נען. די חזל איז דאס איז מיין אייגענע זאך אז זיי האבן זיך אוועקגעצויגן פערציג יאר פריער פארן חרבן פון לשכת הגזית זאל נישט מוזן דן זיין דיני נפשות. און דאס איז וואס אונז לעבן מיר יעצט, אונז לעבן מיר יעצט אין א שטאט פון רוצחים, וואס ער א גרעסערע בארד ער האט, און וואס ער א ברייטערן שטריימל ער האט, ער איז א רוצח און ער העט דיך הרג'נען טאמער ער קען. משה טעראריסט משוגענער פרידמאן האט געשיקט צוויי אילאוויטש ברידער, זיי זענען קאזין מיטן אילאוויטש דעם איידעם פונעם קאשעווער רב, כ'הער זאגן אז דער אילאוויטש זייער טאטע איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, און קאשוי רב האט געווארפן אן אויג אויף אים, ער האט אים געוואלט נעמען פאר אן איידעם, און יענער האט נישט געוואלט ווערן קאשוי רב'ס אן איידעם, ער האט געוואוסט ער האט צוטון מיט לעזער חיים, דאס איז דאך א מענטל קעיס, האט מען געכאפט דעם צווייטן ברודער, צווייטער ברודער איז א שטריק, געגאנגען אלע יאהרן נאך געלט, יעצט יענער האט צוויי קינדער איינער הייסט יענקי און איינער הייסט משה, און ער האט מיך געסטראשעט, געזאגט משה פרידמאן, איינמאל האב איך געהאלטן, כ'האב ארויפגעלייגט א האטליין ווען כ'האב זיי שוין אנגעפיפן. זאָגט ער, זאָג איך אים, איך קען עס נישט יעצט אַראָפּנעמען. ניין, זאָלסטו שוין אַראָפּנעמען. זאָג איך, איך קען נישט, איך בין יעצט אונטערוועגנס. אונז ווייס מען, דו קענסט דרוקן אַ באָטן אויף דיין טעלעפאָן. איך ווייס, איך וויל דיר זאָגן, איך קען טאַקע דרוקן און איך האַלט עס נישט מער ביים טון. איך האָב דיך אין דר'ערד, איך גיי פאָרן ווייטער על אפך ועל חמתך. דער רוצח האָט אויך געסטראַשעט, הייבט ער אָן, דו ווייסט נישט, משה קען דיך שיסן, משה קען, משה קען. זאָג איך, לאָמיך דיר עפּעס זאָגן. משה קען און דער אייבישטער קען. און וואַרט שוין צו ווער ס'וועט געווינען. עניוועי. דאס איז דא געשעהן, ס'איז א שטאט מיט רוצחים אילאוויטש, איינער הייסט א דיין אין מאנסי, און דער אנדערע וואוינט דא ערגעץ צו איך ווייס סאוט אכט צו וואו, די חברה האבן א רעכט יענעם צו סטראשען צו שיסן, און זיי סטראשען נישט, זיי זענען מקיים פסק, סאו איך וויל מען זאל זיך אויפשטעלן און זאגן ביי די אסיפה וואס וועט היינט נאכט זיין אם ירצה ה', וועגן דעם שטארק, זאל מען זאגן רבותי אונז לעב מיר אין א שטאט פון רוצחים, ובכן זאלסטו באצאלן דיינע חובות, זאלסט דיך מיט קיינעם נישט ארום שפילן, ענד דעטס איט. און אונז דארף מיר זיין גרייט להרוג ולהרג, נישט אז איך וויל חלילה אנרייצן דעם עולם, נאר לאז דיך נישט פון קיינעם. קומט אן אזא משוגענער א נערוון קראנקער הערשל קלאר, ער דרייט אן א משמרת הצניעות, ווען נישט זייער משמרת הצניעות וואלט געווען דא ארדענונג יארן צוריק, אזוי ווי ס'איז אלעס געווען געלט איז נישט דא קיין ארדענונג, שלום שניצלער איז געווען דער היט מען. וואס א רעכט האט ער צו לייגן א הענט אויף א מענטש? ווער איז ער? ער, די גרעסטער נואף פון שטאט. ער האט געטאטשט יעדן בחור וואס ער האט געגעבן א היטש, און ווארט שוין צו ווען די בחורים גייען אנהייבן יעצט ארויסצוקומען, מען האט שוין היינט נישט קיין מורא. איינער האט אריינגערופן די בחור האט אים געזאגט די פאר לעטער ווארד. ענד איטס נאט לאוו אידער, איטס ניין וואן וואן. דעטס די ענד, ס'איז נישט דא מער קיין אטאריטי. יעצט שרייען די רבנים אז די חטא איז ווייל אונז געבן נישט אפ כבוד פאר רבנים. האט זיך א רב גע'ערנד רעספעקט? האבן זיך נישט די רבנים אויפגעפירט ווי די גרעסטע מנוולים חזירים פון שטאט? שטערנבוך, א ערליכער מענטש וואס ער איז פון די עדה החרדית, מען האט אים געגעבן אפאר טאלער אז ער זאל לאזן גראבן טויטע, איז ער ארויסגעקומען מיט א בריוו אז מען קען גראבן טויטע. מ'האט געדארפט ווען נעמען עפעס א גרויסן מחלל שבת און זאגן אז ער זאל געבן אפאר מיליאן דאלער פאר שטערנבוך און זאגן אז מען מעג שוין היינט שבת אויך טוהן אלע מלאכות. און נאכדעם דארף מען נעמען לעזער קעסטנבוים מיט אים און יאקאבאוויטש און עס זאל געבן א גרויסן סכום געלט פאר דעם שטערנבוך און זאגן אז עריות מעג מען שוין אויך היינט. רחמנא ליצלן וואס דא גייט פאר, און מען גייט יעצט זוכן א רב וואס עס זאל אויספאפן דעם עולם און זאל רייטשען היהיהיהי, איך ווייס באמת איך האלט איך ווייס פארוואס דאס קומט די אלע אלע עונשים איך ווייס פארוואס איך האלט ווייל מען טראגט מיטן עירוב איך האלט אזוי פלוצלינג האט מען דאס פארגעסן וואס א פארלוירענע מלחמה וואס יעדער לאכט פון ענק.

מ'האט גענומען לי עוועניו, מ'האט אפגעשפארט העלפט פון די גאס נאר פאר באסעס, וואס א רעכט האט דאס די גאווערמענט צו טוהן? זענט עטץ משוגע? איך האלט מ'דארף שוין גיין מוחה זיין, דאס האט צו טוהן מיט דעם, וועגן דעם האט מען דעם אינגערמאן געהארגעט, מ'דארף מאכן אז ביידע גאסן זאלן קענען, ביידע זייטן זאלן קענען ארויף פארן קארס, קוים אז ס'מאכט זיך ערב שבת, מ'דארף אנקומען אהיים, און נאכדעם בכלל. אויב געבן האט מען געדארפט געבן די באסעס די לינקע זייט און פאר די קארס די רעכטע זייט. ווייל א איד גייט אייביג אויף די רעכטע זייט. אפילו די קנעפלעך פון העמד איז אויף די רעכטע זייט. איך האלט אז דאס איז דער חטא. איך האלט די באסעס דארפן אויף די אנדערע זייט פארן און די קארס אויף די רעכטע זייט. און איך האלט נאך א זאך, אז יעדע רבי מאכט חתונה איז דא לעמפלעך אינדרויסן אין די גאס, דאס קאסט געלט, איינער באצאלט עס, די אינגעלייט שטרענגען זיך איבער און זיי האבן עס נישט צו געבן. נאכדעם נעמען זיי שארק לאונס. און איך וויל נאכאמאל בעטן קלאר מאכן, ס'דא דא דער גרויסער רוצח וואס ער האט געהארגעט אין פלארידע דרײַ מענטשן אזוי הייסט עס, ס'קען זיין ס'איז נישט אמת נחום ראזענבערג'ס באבע'שע מעשה, נאר ער האט געהארגעט דרײַ מענטשן, און ער הייסט מיסטער בלומענגארטן, און איך בעט ענק מאכטס עס נישט. זיין לעילוי נשמת נפש תחת נפש, ס'איז דער גרעסטער חילול השם אז אונז טוהן מיר דאס, אונז האבן נישט קיין שום רעכט פארצושטיין יעדן חזיר און יעדן נואף און יעדן פארברעכער און יעדן רוצח, איט מעיקס אס לוק ווארס דען די מידאיוועל דעיס, וואס מען האט אראפגעקוקט אויף אידן, ווייל דעמאלטס האט מען אונז אראפגעקוקט פאר גארנישט, און יעצט קוקט מען אונז אראפ פאר א ווערי ווערי קאנסטראקטיוו ריזען, אנפארטשענעטלי. סאו איך בעט ענק, זייטס מבטל די גאנצע אסיפה, ס'איז נישט קיין כבוד פאר שטארק'ס משפחה אז מען זאל מאכן אזא אסיפה, און אז עטס ווילטס ענק אויסגעבן די געפילן, זאלט עטס רעדן דעם אמת, עטס זאלט זאגן וואס דא גייט פאר, און עטס זאלט זאגן פאר די חברה, רבותי, משא ומתן באמונה, און ווען מען קומט ברענגען אפאר דאלער פאר א רב צו פאר א רבי'ן, זאל דער רב אדער דער רבי פרעגן דעם אינגערמאן, פון ווי קומט צו דיר דאס געלט, און ווי כשר איז עס? יעצט כ'רעד שפעטער באריכות אויך וועגן דעם, אבער דאס איז די היילייט, יעצט קומט דער צוגעלייגטער שיעור און נאכדעם דער שיעור. אה, גוטן ערב שבת קודש פרשת

איך מיין איך בין נישט אזא גוטער זינגער, דער עולם לאכט שוין, אבער ס'גארנישט, ס'איז פורים, שמחת פורים. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז די וואך שטייט אין חומש ויקחו לי תרומה זאגט דער הייליגער בעל הטורים, תרומה איז תורה מ, די תורה וואס איז געגעבן געווארן למ' יום, כ'וועל האבן צום סוף פונעם שיעור וועל איך האבן אסאך זאכן וואס איז דא מ' יום, אבער יעצט האב איך מיך דערמאנט, איך האב געלערנט אין א ישיבה אין סאטמאר, ס'איז געווען אין סענדז סטריט, ס'איז געווען אזא פיינע ישיבה, געווען ממש א נחת, און כ'האב מיך דערמאנט יעצט פון א סוגיא וואס כ'האב געלערנט אין סענדז סטריט, די סוגיא הייסט כל קבוע כמחצה על מחצה, און איך וויל אביסל לעבן אין די מין עטמאספיר וואס כ'האב געלעבט דעמאלטס, כ'האב פארשטאנען די סוגיא, כ'האב געברענט אין די סוגיא. עניוועי, ס'איז געווען ביי אונז א בחור, וואס דער בחור האט אויך געלערנט סוגיא אין סענדז סטריט, און כ'פרעג אים סוף פון די צוויי וואכן, קבוע כמחצה על מחצה געווען א סוגיא וואס מ'האט געלערנט צוויי וואכן, פרעג איך אים סוף פון די צוויי וואכן, וואס טייטש כל קבוע כמחצה על מחצה, זאגט ער אזוי, קבוע דאס איז א ברי, אז מ'בריט איינעם אפ. האב איך מיך דערמאנט. ס'איז געווען אמאל דער בעסטער בחור אין א תלמוד תורה, ער האט געקענט מסכת עירובין אין ישיבה קטנה. איז געקומען עפעס א רב פארהערן, פרעגט ער דאס יונגל, דו ביסט דאס בעסטע יונגל אין די קלאס? יא. פרעגט ער, וואס איז דאס א מבוי? מסכת עירובין איז דא א מבוי. שרייט ער, דו שייגעץ, דו דו ווייסט נישט אז אין א מאווי טאר מען נישט גיין? האט ער שוין געזען וואס דא גייט פאר. ס'איז דא א מעשה. אין ארץ ישראל איז געווען עפעס א איד וואס דער זיידע איז געווען פון חוץ לארץ, דער זון האט געמאכט א עליה, ער איז געווארן א חולה חדש, און ער האט געגעבן די קינדער אין א מזרחי שולע, און איינמאל קומט דער זיידע אויף ארץ ישראל און ער וויל פארהערן דאס אייניקל, פרעגט ער, זאג מיר מיין אייניקל, ווער האט צעבראכן די לוחות? איז נארמאל דארף ער ענטפערן, משה רבינו האט צעבראכן די לוחות, האט דאך נישט געוואוסט, ווייל מען לערנט דאך דארטן דאס איז דא די אז זיי האבן אנדערע מיני חומשים מיט סידורים, ס'איז געפערליך, עניוועי, זאגט דאס אייניקל נישט איך, איך האב נישט צובראכן די לוחות, ער האט געמיינט מען טוט אים אקיוזן אויף עפעס א זאך וואס מען האט צובראכן אין חדר, קיצור נעקסטן טאג גייט ער אין חדר און ער נעמט זיך שרייען אויפן מלמד, איך פרעג מיין אייניקל ווער האט צובראכן די לוחות, זאגט ער מיר נישט ער, שרייט ער אויפן מלמד, אזוי לערנט מען? בקיצור דער מלמד זאגט ליסען קאנטראל יור סעלף איך וויל דיר עפעס זאגן איך קען דיין אייניקל שוין איבער א האלב יאר איז אזא איידל קינד אויב ער זאגט ער האט נישט צובראכן די לוחות קענסטו אים רואיג גלייבן ער האט נישט צובראכן קיין לוחות שוין איז ער געווארן נאך מער גערעגט לויפט ער אריין צום פרינציפעל צום מנהל און נעמט זיך שרייען וואס פאר א מין תלמוד תורה איז דאס איך פרעג מיין אייניקל ווער ס'האט צובראכן די לוחות זאגט ער נישט איך זאגט אים דער מנהל שקט בבקשה זיץ שטיל רואיג זיי שטיל. זאג מיר וויפיל ס'האט געקאסט, אונז באצאל מיר עס, און מאך נישט קיין סקאנדאל. בקיצור, דא אזוי זעהט אויס דער חינוך. עניוועי, דאס בחור'ל קען ווייסט אז אין א מאווי טאר מען נישט גיין, און דער אנדערע בחור אין סענדז סטריט האט געוויסט א קבוע הייסט א ברי קבוע כמחצה על מחצה, אבער ניין ס'איז א סוגיא פון כל קבוע כמחצה על מחצה, ס'איז אזא פיינע הייליגע סוגיא כ'דערמאן זיך ווען כ'האב עס געלערנט. אוי, ס'איז געווען א מחיה. יעצט וויל איך מיט ענק לערנען די סוגיא פון קבוע כמחצה על מחצה. תרומה, תורה שניתנה למ' יום, לאמיר עפעס לערנען אויכעט. נישט זיין ביזי מיט פעדעפיילס א גאנצן טאג, האבן א וואן טרעק מיינד. לאמיר אביסל אהער נעמען די גמרא. יעצט הייבן הייבט זיך אן די סוגיא אין מסכת פסחים. דף ט, עמוד ב, שטייט דא אזוי, תשע ציבורים של מצה, אז ס'איז דא נײַן הויפנס פון מצה, ואחד של חמץ, און איין הויפן איז פון חמץ, ואתא עכבר, און ס'איז געקומען די מייזלס, א מייזעלע, שקל, און ער האט גענומען איינע פון זיי, ולא ידעינן, און איצט ווייסט מען נישט אי מצה שקל אי חמץ שקל, צו ער האט גענומען מצה צו חמץ. איז אזוי, טאמער האט דער מייזל אוועק גענומען מצה, איז דאך נישט קיין פראבלעם, א גוטן פורים און פארטיג. טאמער האט ער אבער אוועק גענומען חמץ, דארף מען דאך גיין נאכאמאל בודק חמץ זיין דאס הויז, ווייל מען וועט דאך טרעפן חמץ און מען איז עובר בל יראה בל ימצא. איז וואס דארף מען דא טון? כ'ווייס נישט פון וואו ער האט גענומען. יעצט כ'וויל ענק זאגן, דאס וואס שטייט תשע נײַן מיט איינס, דאס איז וואס דער מהר"ל זאגט א מורא'דיגע זאך אז אין די תורה גייט אלעס עשיריות עשיריות, בה, ס'איז דא נאמבער איינס, און צען. נאך צען גייט צען מאל צען איז הונדערט, נאכדעם גייט אלפים, און נאכדעם גייט רבבות, איז אויך דאס איז אויכעט פער צען, ס'גייט איינס און די קליינע נאמבערס און נאכדעם קומט צען, און נאך צען גייט ריבי רבבות, צען מאל צען, הונדערט מאל צען, איז וועגן דעם כאפט די גמרא אן צען, די זעלבע איז ווען ס'איז צוויי מיט איינס אויכעט, ס'איז נישט קיין חילוק, די גמרא זאגט צען. עניוועי, איז גייט דא אריין די סוגיא אזוי. ס'איז געקומען א מייזל און האט אוועקגענומען פון איינע פון דעי הויפנס, כ'ווייס נישט ער האט גענומען פון חמץ צו פון די מצה, איז למעשה איז דא דא צוויי זאכן, מ'קען זאגן איך גיי נאך רוב, און מ'קען זאגן וויבאלד ס'איז קבוע איז עס כמחצה על מחצה, איז די פשט נישט אז ס'איז דא נײַן מיט איינס, נאר ס'איז דא פאר יעדן איינעם איז דא נאך איין ספק וואס איז מצה. זאגט די גמרא, וואס טוט מען? היינו תשע חנויות. דאס איז די זעלבע ווי תשע חנויות, יעצט וואס איז דאס תשע חנויות, דארף מען נעמען א גמרא אין מסכת כתובות דף ט ו, אין מסכת חולין דף צ ה, מסכת נדה דף י ח, און מען דארף זעהן וואס דאס איז תשע חנויות, סאו אונז לאמיר ארויסנעמען מסכת כתובות דף ט ו, שטייט דא אזוי. בקיצור, די משנה זאגט דא א גאנץ אריכות אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות, מים מן מן העין זי איז געגאנגען אנפילן וואסער פון א ברינען און זי איז נאנסת געווארן יעצט איז די שאלה איז ווער ס'האט איר בועל געווען ער, צו פסל'ט ער פאר די כהונה צו נישט אויב ס'איז א כשר'ער פסל'ט ער נישט פאר די כהונה און אויב ס'איז א פסול פסל'ט ער יא בקיצור זאגט דא די גמרא אז ס'ווענדט זיך צו רוב מענטשן האבן חתונה אין די שטאט מיט כהנים. צו נישט. זאגט די גמרא ס'איז געווען די מעשה בקרונות של ציפורי ס'איז געווען א מארק טאג און דארטן איז געקומען פון אלע מענטשן פון די גאנצע שטאט און פון גאנ פון אנדערע שטעט און במילא איז דא א פראבלעם צו איך גיי נאך רוב צו איך גיי נישט נאך רוב ווייל לכאורה זי איז דאך געגאנגען צו זיי במילא

כשר'ן סטאר ווייל ס'איז דא רוב האט ער געקענט אריינגיין און טרייפענען ווייל דער סטאר איז דארט ער איז קביע די סברא אין דעם אויף דעם האב איך זיך געפלאגט אין סענס סטריט אבער ס'איז נישט יעצט אריינצוגיין כ'מיין עפטער אלל דאס איז א האטליין פאר פעדאפיילס אז מ'זאל נישט לאזן קינדער אז מ'זאל זיי מאלעסטן עניוועי איבער נמצא טאמער איינער טרעפט א שטיקל פלייש אין די גאס. און ער ווייסט נישט פון וועלכן דאס איז ארויסגעקומען פון וועלכן סטאהר, דעמאלטס ובנמצא הלך אחר הרוב גיי איך נאך רוב, ווייל אז עס איז דא נײַן צו איינס איז זיכער אז דאס קומט פון די כשר סאו דאס איז די סוגיא פון תשע חנויות, און די זעלבע אויך ביי די מייזעלעך דארטן, וויבאלד דאס מייזעלע איז געקומען און ס'האט עס אוועקגעטראגן, במילא. דאס מייזעלע האט פונקט אזוי געקענט צוגיין צו דעם חמץ ווי צו די מצה, כאטשיג ס'איז דא ניין צו איינס, דאס איז דער דין אז וויבאלד דו גייסט אריין דארט איז א ספק צו וועלכן דו ביסט אריין, כאטשיג דא איז דא מער כשר'ע און כאטשיג דא איז דא מער מצה, און אז דו נעמסט עס ארויס און דו טרעפסט עס. דעמאלטס גיי איך נאך רוב. דאס איז די סוגיא פון די תשע חנויות וואס אונז האמיר געלערנט און געהארעוועט און אריינגעארבעט. יעצט למעשה, איך וויל אייך עפעס זאגן. וואו קומט דא אריין די סוגיא פון טיי שכנויות? וועל איך אייך זאגן. אונז האמיר גרויסע פראבלעמען. מיט די אלע פעדעפילן. עטס ווייסט וואס האמיר גרויסע פראבלעמען? די גרעסטע פראבלעמען זענען די ראשי ישיבות וואס טאמער מען מאלעסטעט א בחור הייבן זיי אן מאך זיכער אז דו זאגסט נישט דעם טאטן און מאך זיכער אז דו פארציילסט נישט אונז העמיר שוין נעמען קעיר. ער קען דען נעמען קעיר? קיינער קען נישט נעמען קעיר. אז מען שפארט איין די חזירים איז גענומען קעיר. יעצט יעצט קען מען זיך דאך נישט גיין שלאגן מיטן ראש ישיבה, ווייל דער ראש ישיבה הייבט אן ווער האט אייך געפרעגט, און איך בין א ראש ישיבה און כבוד התורה מיט די גאנצע ניין יארדס וואס ס'קומט. סא יא, אונז האמיר א פראבלעם, אונז ווייסמיר, אונז האמיר נאך א גרויסן פראבלעם, ווייל אנפארטשענעטלי די עלטערן פארשטייען נישט דעם דעמעדזש וואס דאס מאכט פאר זייערע קינדער, אנפארטשענעטלי. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט למעשה. איז אזוי. עס איז דא דא. איינער, א בחור, וואס ער שרייבט מיר א בריוו, און ער האט מיך אויפגעקאלט און איך האב גערעדט מיט אים. איך קען אבער נישט נעמען אינפלוענסן דעם ראש ישיבה מיט זיין טאטן. האב איך זיך מיישב געווען, איך האב ענק אלע אין בוידעם. איך נעם א דיסקלעימער, רבותי וואס איך גיי ענק יעצט זאגן קען זיין ס'איז פול אוו באלאוני, קען זיין א בחור איז ברוגז אויפן ראש ישיבה, קען זיין ער איז ברוגז אויף אן אנדערן בחור, און קען זיין אז נישט, און איך גיי ענק עפעס זאגן. איך נעם א דיסקלעימער, קענסט מיך נישט סוען, אבער איך וויל יעדע עלטערן זאלן דאס נעמען זייער סיריעס. ס'איז דא א בחור אין א ישיבה וואס ער האט געטאטשט יעדן אין בוטשער סטאר. ס'איז שוין דא זיבן אדער אכט בחורים וואס זיי קומען ארויס אז זיי זענען וויקטעמס. דער ראש ישיבה לאזט נישט אז מ'זאל קומען פארוורד. ער זאגט איך וועל נעמען קעיר, און ער שרייט ער האט שוין גענומען קעיר. נישט נאר ער וועט נעמען קעיר, ער האט שוין גאר גענומען קעיר, און ער האט אנגעסטראשעט די אלע בחורים אז מען זאל נישט זאגן פאר די עלטערן, און טאמער וועט מען געוואויר ווערן אז זיי האבן יא געזאגט פאר די עלטערן, ווייסטו דאך וואס עס גייט זיין, מען גייט אים ארויסווארפן. יעצט איז דא איין זון וואס האט געזאגט פאר זיין טאטן, האט זיין טאטע געזאגט אז ער זאל גארנישט טון וועגן שידוכים, סאו, ס'איז דא אנדערע וויקטימס אויכעט. סאו איך וויל דערפון רעדן, און איך גיי רעדן פון די טיישע חנויות, און יעדע טאטע זאל וויסן אז עס קען זיין אז זיין זון איז דער וויקטים, ענד יו העוו טו פיינד אוט ענד דו יור האומווארק, ווייל אפשר וועט זיך טרעפן איין נארמאלער טאטע וואס וועט זאגן איך האב ענק אלע אין דר'ערד, און איך וועל נישט פאלגן דעם ראש ישיבה, און איך גיי יא טוהן עקשן. צו די זאך. יעצט שרייבט ער אזוי, איך האב מיט אים גערעדט אויפן טעלעפאן אויך, היי, מיין נאמען איז, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז א וויקטעם, איך וואוין אין, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטעם, קארענטלי איים אין א ישיבה, ס'הייסט מאור התורה אין לעיקוואוד, דער ראש ישיבה איז ישראל גראסמאס, ס'איז אזוי ווי אסנת, אסנת בת פוטיפרע, דאס איז גראסמאס. יעצט, דעם אלול זמן איז געווען א בחור ביי אונז אין ישיבה וואס ער איז געגאנגען פאטשקענען יעדן אין בוטשער סטאר, יעדן האט ער געפאטשקעט, נאר וואס איינער האט נישט געוואוסט פון צוויי, מען איז געגאנגען צום ראש ישיבה און מען האט געזאגט פארן ראש ישיבה זאלסט וויסן ער טאטשט בחורים אין זייערע פרייוועט פלעצער, יעצט דער בחור הערט מיין האטליין און ער האט נישט געוואלט קאלן ניין וואן וואן ווייל ער האט מורא פאר שידוכים, האט ער געזאגט שטילערהייט דעם ראש ישיבה, זאגט דער ראש ישיבה זארג דיך נישט, איך וועל נעמען קער, אבער איך בעט דיך איין זאך, טו מיר נאר א טובה, וואס דו טוסט זאלסטו טון, נאר דיין טאטן זאלסטו נישט זאגן, ווייל די מינוט ווען דו זאגסט דיין טאטן, גיי איך פארלירן מיין רעפיוטעישן און איך גיי זוכן א דזשאב. עניוועי, דער ראש ישיבה האט נישט גענומען קער פון דעם בחור. יעצט, צוויי וואכן צוריק האב איך גערעדט מיט אן אנדערן בחור און איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, איך בין זייער דיסטורבט פון א פראבלעם און איך וויל מיט דיר רעדן. ער זאגט, דו געדענקסט נחום ראזנבערג האט געזאגט בחורים צווישן זיך טארן זיך אויך נישט טאטשן, יענער האט מיך פראבירט צו טאטשן און איך האב אים פראבירט אוועקצונעמען די האנט אבער דו ווייסט דאך הי אווערפאוערד מי. למעשה זאגט מיר דער בחור אז ער האט גערעדט מיט יענע בחור און יענער בחור זאגט כ'האב דיר צו זאגן א סוד, ער האט מיך אויך געטאטשט און ער געבט דא זיין נאמען. ער האט מיך מאלעסטעט, ער האט מיט מיר געטון כל דבר אסור. שוין, האסט דאך שוין צוויי על פי שנים עדים, באלד וועמיר אנקומען צו ניין בוטשער סטארס, נאר כ'האב אים געזאגט ס'איז נישט קיין חילוק צוויי, ווען ס'איז צוויי בוטשער סטארס וואס זיי פארקויפן כשר'ס און איינער פארקויפט טריפות איז פונקט די זעלבע, די גמרא כאפט נאר אן א משל פון ניין, דאס איז אויכעט א רוב, צוויי איז א רוב קעגן איינעם. עניוועי, דער ראש ישיבה האט מיך געפרעגט. לעצטע וואך עפעס ספעשעל איז צו דיר געשען ווייל איך זעה דו לערנסט נישט מיט חשק עפעס עפעס געפעלסטו מיר נישט? כהאב געזאגט ניין גארנישט איז נישט געשען. וואס וועט ער גיין זאגן דעם ראש ישיבה געדענקסט כהאב דיר דערציילט מהאט מיך מאלעסטעט? נע. זאגט ער נאר טאמער דער אנדערע בחור וואלט גערעדט צו זיין טאטען. און ס'וואלט געווארן ערנסט קום איך אויך ארויס מיט מיין מעשה. בקיצור, דער אנדערער בחור שרייט איך קען נישט דערציילן דאס פאר מיין טאטן, איך בין נישט אזוי נאנט מיט מיין טאטן אז איך זאל אים דאס פארציילן, און איך ווייס נישט וואס די ריעקשן וועט זיין, און מיין טאטע וועט מיר נאך געבן א פראסק, זעט אויס ער הערט נישט דעם האטליין, ער ווייסט נישט אז ס'טוישט זיך שוין. און דער בחור געבט מיר זיין נאמען איך זאל אים קאלן, און איך קאל אים אן און איך זאג אים לאמיך דיר עפעס זאגן, איך קען דיר גארנישט העלפן, טאמער דו ווילסט נישט קומען פאראויס. אז דו ווילסט קומען פאראויס קען איך דיר העלפן, איך גיי מיט דיר צו די פאליס, איך גיי מיט דיר צו וועמען דו ווילסט, באט טאמער נישט, וואס קען איך דיר טון? איך קען דיר גארנישט טון.
בכל אופן, למעשה איז אזוי. איך קען יא טון. איך האב נאכנישט געזאגט דעם בחור. איך האב יעצט געמאכט כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. יעדער טאטע און יעדע מאמע, איך ווייס פרויען הערן מיך אויך אויס, און פרויען זענען מער. לויעל צו זייערע קינדער. יעדע טאטע און יעדע מאמע האט יעצט א שאלה צו ס'איז נישט זיין זון דער וואס מען האט מאלעסטעט, ווייל דאס איז דאך אזוי. די דין איז ווען דו גייסט אריין אין דעם בוטשער און ס'איז דא נײַן צו איינס איז עס א ספק השקול, אפשר האסטו געקויפט אין דעם טרייפענעם. כאטשיג ס'איז דא ניין כשר. יעדעס קינד ווערט יעצט א ספק אפשר איז ער דער בוטשער סטאר וואס דער חזר דער בחור האט עהם געבאדערט, סאו יו פיינד איט אוט יור סעלף. איי וואס טוה איך אויף מיט דעם? איך טוה מיט דעם אויף צוויי זאכן, קודם כל ווען מען סוען דעם ראש ישיבה וואס ער הייסט יאסל גראסמאס עט ער נישט זאגן אה השמים נפלו עלי די הימל פאלט אויף מיר כ'האב נישט געוויסט וואס איז געשעהן דו ליגנער די די בחורים האבן דיר געזאגט סאו דעיס האנט הייסט אז דו'סט קענען האבן א לאו סוט און קען זיין דאס גייען אין דזשעיל אויכעט, ס'ווערט שטרענגער די געזעצן יעדן טאג, ענד דאונט פלעי וויט די לאו.
ס'דא די יוניווערסיטי אוו מיזורי האט אויכעט געקאווערט אפ אלעדזשד רעיפ און יעצט איז דא אן אינוועסטיגעישן און ס'איז ס'איז מורא'דיגע צרות און נאכדעם איז דא נאך א זאך. ס'דא א סענעטער ער הייסט לאמאר אלעקזענדער ס'ער איז א ריפאבליקען פון טענעסי ער האט געהאט איינער פון זיינע טשיף אוו סטעף דזשעסי רייען לאסקארן, פֿינף און דרײַסיק יאר אלט געווען, מען האט אים געכאפט מיט דראגס, מען האט אים איינגעזעצט, מען האט אים ארויסגעלאזט אויף בעיל, ער האט זיך געהארגעט, ער האט איבערגעלאזט א צעטל וואס רייסט דעם הארץ, ער זאגט אזוי, מען האט מיך מאלעסטעט אלס יונגל, איך בין געווען פֿינף יאר אלט, איך האב נישט געקענט אראפשלינגען די פעין, ענד עז טיים ווענט אן, האב איך אנגעהויבן צו אינדזשויען די אביוז, ווייל יעדער פרעגט פארוואס גייען זיי נאכדעם די קינדער ווייטער, איט קאמס טו א פוינט ער האט נישט קיין אינדזשוימענט אין לייף און ס'טוט אים וויי, סאו הי אינדזשויס איט ביי גאוינג אגען ענד אגען. ביז איינמאל האט ער געטראפן פארנאגרעפי בוקס, האט עס אים אנגעהויבן צו. קאכן! ער האט עס נישט געקענט אראפשלינגען, און ער איז געווארן פארכאפט דערין, און אזוי ווי ער איז געווארן פארכאפט דערין, כאטשיג ער האט שוין געהאט א גוטן דזשאב, האט ער נישט געקענט ארויסקריכן דערפון, היז טוירטי פייוו, שטעל דיר פאר ער פלאגט זיך פון די פינף יאר, זאגט ער, איי האוו עסקד גאד, איי האוו עסקד מיי סעלף, איי האוו טאלקד וויט קלערדזשי ענד קאונסלערס ענד סייקיעטריסטס, כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן, און כ'האב מיך אליינס געבעטן איך זאל מיך ביהעיוון, כ'האב גערעדט צו קלערדזשימען, דאס איז רבנים, גלחים, ער איז מסתמא א גוי, כ'האב גערעדט צו קאונסלערס און צו סייקייטריסטס, כ'האב געספענדט מיין גאנצע לעבן מיט איין שטיק מיזערי, מ'האט אים אריינגעפירט אין א סייקיעטריק ווארד אין וואשינגטאן די סי אין א דזשעיל, ווייל ער האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, זאגט ער באט וואס זאל איך טוהן? איך בעט איבער מיינע עלטערן, איך בעט איבער מיינע קאליגס, איך בעט איבער מיינע פרענדס, ס'איז מיין דיפעסט ענד דארקעסט סיקרעט ענד איי ריגרעט איט, און איך וויל ענק זאגן, איך בין נישט געווען אין קאנטראל ווייל מען האט מיך מאלעסטעד ווען איך בין געווען אלט פינף יאר, אזא בריוו האט ער איבערגעלאזט, יעצט וועט דאך זאגן די סאטמארע, דער עלטער אזיאטישער געוואלד, דאס זאגט ער אזוי, ניין ער איז געגאנגען יארן פאר העלפ איז ער געגאנגען, ס'האט אים נישט געהאלפן, ס'האט אים געהאלפן א מכה. איך געדענק ווען איך האב געטראפן די ערשטע מאל עיב דזשארדזש, ער איז געווען מיין פרענד, ער האט געוואלט איך זאל אים העלפן ער זאל קענען לויפן אין די אידישע קאמיוניטי, האט ער געזאגט וואס האט עהם געטאטשט וועגן ראביי ראזענבערג, יעדער האט דאך צאמגערעדט אויף מכל דבר אסור, וואס האט ער געזען אין מיר? זאגט ער איך בין געווען ביי עהם אויף א מיטינג, איך האב מסביר געווען, סעקשועל אביוז איז אסאך ארגער, ווי קאלעצקי'ס מעשה, סאו מ'האט גענומען קאלעצקי, מ'האט אים אביוזד סעקשועלי, נאכדעם האט מען אים צושניטן און צווארפן אין אלע גארבידזש קענס, סאו וואטס די ביג דיל, ער איז געשטארבן, ער איז שוין נישט דא, היז אוט אוו סייט, היז אוט אוו עווריבאדי'ס מיינד, אחוץ די עלטערן, און די עלטערן האט מען ברוך השם די קאמיוניטי האט צוגעשטעלט א דירה מיט א דזשאב, סאו טראכטן זיי פון די קינדערלעך וואס זיי האבן, זייער פיין. אבער ווען ברוך מרדכי לעבאוויטש האט מאלעסטעט טויזנטער קינדער און יחיאל בראונער האט מאלעסטעט טויזנטער קינדער און די אלע אנדערע חזירים און טויבענפעלד די קינדער זענען דעמעדזשד פאר לייף זיי וועלן זיך פלאגן די נעקסטע זעכציג זיבעציג יאר מיט זייער לייף ענד דער וויל בי נאו סוקסעס אין איט זאג איך אים ביי מיר איז ברוך מרדכי ארגער ווי די גאנצע קעיס פון לייבעלע קאלעצקי. בקיצור. ער איז א גוי און ער האט אנגעהויבן צו וויינען. און דאס האט ער נאכגעזאגט די גאנצע צייט. און דאס איז וואס האט אים געטאטשט וועגן מיין השקפה, וועגן מיין פאליסי אין לעבן. בקיצור. די קינדער וואס לערנען אין די ישיבה אין לעיקוואוד, איז א גאנצער ספק צו זיי וועלן אמאל בלייבן נארמאל, צו זיי וועלן זיך נישט נעמען דאס לעבן אויכעט. סאו וועגן דעם וויל איך דערפון רעדן. ס'איז ספק פיקוח נפש. קען זיין ס'איז א ליגן, קען זיין ס'איז א געבאקענע מעשה, באט ביז יעצט, ווען כ'האב באקומען א מעשה און כ'בין עס נאכגעגאנגען, און כ'האב געזען די אנעסטי פון דער וואס ער רעדט צו מיר, ביז יעצט, איז אלעס געווען ליידער אמת. סאו עט די ענד אוו די דעי, איך בין מחויב מודיע צו זיין פאר די עלטערן וואס זיי האבן דארטן קינדער. קען זיין דיין קינד איז שוין אויך א וויקטעם, דו ווייסט נאר נישט, דיין קינד האט ער מורא צו זאגן, עז יוזשעל, אזוי ווי ס'גייט ביי אונז. יעצט נאכאמאל, די ישיבה הייסט מאור התורה, די ליכטיגקייט פון די תורה, ס'איז אין לעיקוואד, דער ראש ישיבה איז יאסל גראסנאס. יעצט, איך האב זיין טעלעפאן אויכעט, מ'האט עס מיר געשיקט זיין טעלעפאן אז איך זאל רעדן מיט אים, איך האב נישט וואס צו רעדן מיט אים, זיי זענען ליגנערס, זענען שקרנים. דער אמת איז, ס'איז געווען דער קוק וואס האט געטאטשט א קינד, יא? עטס מיינטס טאקע אז ס'איז אמת? קאוקא האט עס געלייקנט. ער האט געפליעד גילטי נאר מ'האט צוריקגעצויגן זיין פלי. זיי לייקענען אלעס. זיין סעלפאון פון ראש ישיבה איז עיט פאר עיט, טו ניין ניין, טרי או וואן פאר. זעהטס וואסערע ליגנט ער פארקויפט ענק. זיי זענען ליגענערס. איר ווייסט ווער ס'האט געטראפן אז קאוקא האט יא געטאטשט דאס קינד? צוועלף גוים אין ניו דזשערסי. נע איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי, ס'איז געקומען נאך קינדער אויך קעגן אים. אבער רבותי, קאלטס אפ דעם ראש ישיבה, איך קען אים, וואו קאנט איר זאגן קודם כל וואס. איר זענט דאך אין חרם, מען טאר דאך ניט רעדן מיט אייך. און ער וועט זיין גערעכט, מען טאר טאקע נישט רעדן. אזא מנוול? מען טאר נישט רעדן מיט אים? עניוועי, עטס ווייסט מיין פאליסי, איך בין זיכער דער ראש ישיבה איז אויך א מאלעסטערער, און ער האט אפגעהארגעט דעם ערשטן בחור וואס יענער הארגעט אפ יעצט יעדן. סאו רבותי, טעיק קעיר, איף יור טשיילד לערנס אין דעט ישיבה, מאור התורה, איט קאוד בי יור אין פאר א ביג סופרייז, ער וועט ווערן א מאלעסטער אבער ער וועט זיך נעמען דאס לעבן עניוועי. די אלע קינדער וואס זיי גייען אוועק פון יודישן וועג זענען געווען עיטי אדער ניינטי פערסענט וואס איך האב ביז היינט אינפארמעישן זענען געווען מאלעסטעד. טשארלס היינס האט געזאגט א גוט ווארט, ער האט געזאגט אז די חסידים זענען ארגער ווי די מאפיא, די מאפיא. אז איינער האט געבארגט געלט שיסן זיי אים, זיי טוען מיט אים וואס זיי ווילן, אבער די פעמילי טאטשן זיי נישט, דיינע קינדער טאטשן זיי נישט, די עלטערן טאטשן זיי נישט, מאלעסטינג איז ארגער פון דעם, ס'טאטשט די גאנצע פעמילי עראונד ענד עראונד. און נאכדעם גייען מיר אונז בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז מוחל זיין, ווי קען ער דיר מוחל זיין, וואסערע חורבנות האבן מיר אנגעארבעט? עניוועי, דאס איז די סוגיא פון תשע חנויות, דאס איבריגע וויאזוי זאגט הילל? די גאנצע תורה איז ואהבת לרעך כמוך ואידך זיל גמור, די עיקר איז זאלסט ליב האבן דיין קינד און זאלסט אים געבן פראטעקשן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך אפאר קלייניקייטן, ס'איז דא דער אברהם בער יאקאבאוויטש דער וואס זיין שניר זאגט ער האט איר געוואלט רעיפן, בקיצור ער האט געקויפט יעצט א הויז אין נארט מיאמי פאר זאליקאן, איך וויל פארשטיין די גאנצע מענטאליטי. זאליקאן האבן אונז גענומען אלס אן עם הארץ, אלס א פוסטע שטריק זיך צו שלאגן מיט אהרן, אבער ער מעג שוין טון וואס ער וויל, אלע רבנים האבן דאך אונטערגעשריבן אז מ'טאר נישט גיין אין מיאמי. אלע האבן אונטערגעשריבן אז מ'טאר נישט פארן אויף פלארידע, סא דאס הייסט נארט מיאמי, וואס איז דאס אנדערש? חוץ פון דעם אין נארט מיאמי איז געווען אמאל א קעיס, א יונגערמאן האט געטאטשט אן אשת איש און זי האט געהאט הערפיס, זי האט געהאט די קראנקייט סעקשול טרענסמיטעד דיזיזעס און ער האט עס באקומען, און נאכדעם ווען מ'האט אנגעהויבן צו רעדן. זענען זיי ביידע אוועק געפארן פון דארט. ס'איז דא א יונגערמאן וואס האט געקויפט דארט א הויז פאר דרייסיג פערציג יאהר צוריק און האט געצאלט פעניס. ס'איז געווארן היינט א געגנט. און סקולענע רבי האט אים געזאגט רב איד איך בעט דיך א טובה נישט פלארידע. ער האט איבער געלאזט דאס הויז ער האט עס פארקויפט און ער האט אוועק געמופט. און דארט דארף זיך זאליקא באזעצן פאר אברהם בערן איז דאס גוט דארט וועט ער האבן אפאר גוטע אשת איש וועט ער דארט האבן. ער מעג שוין טוהן טאקע וואס ער וויל דער זאליקא? איך זאג ענק מ'דארף מאכן א מרידה, מ'דארף דעם שייגעץ ארויסטראגן, ער זיצט מיר צו באקוועם, ער קען טוהן וואס ער וויל, שרייבט אונטער אויף וועם ער וויל, ער שרייבט נישט אונטער דארט ווי מ'דארף אונטערשרייבן, קעגן לייזער קעסטענבוים'ס מישען פון גראבן טויטע, וויל ער נישט אונטערשרייבן, וואס האט עטץ געטוהן, עטץ האט געכאפט א שטריק פון די גאס? איך פארשטיי אינגאנצן נישט, ווי האלט מען אונז אויף די וועלט? אויף דעם האט דער דברי יואל זיך געפלאגט זיין גאנץ לעבן צוריקצושטעלן אביסל ארטאדאקסיע אין אמעריקע, מען זאל ארויפזעצן דעם נעקסטן דזשענערעישאן אזא שייגעץ ווי דעם סיגוטער, און א דזשענערעישאן נאכדעם זאל מען שוין ארויפזעצן א מענטש וואס ער איז אלעס מתיר, כל עבירה שבתורה. יאקאבאוויטש איז געווען א קלוגער איד, יעדער קינד וואס ער איז געווען א חזיר ביי אים האט ער געגעבן נאך א שול פאר סאטמאר, ס'איז עס איז גאנצע עסן אזוינע מכיר כעם. יא, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין. עניוועי. ס'דא גרויסע נייעס, מ'האט געטראפן די די ען עי פון שטארק אויפן קאר, שטעל דיר פאר, די לייט און די גאווערמענט, זיי האלטן נישט ביים ארויסגעבן קיינעם, די סוף גייט זיין אז ס'איז געווען א שארק לאון גייען זיי זיך נישט מישן, ענד דעטס איט. יעצט איז דא אזוינע וואס האט ריטייערט, עס ענד עם דאס מיינט ספענקינג, האט ריטייערט, אין העראלד סקווער האט זי געארבעט, איז יעצט ארויסגעקומען, אז דארטן דרייען זיך מער חסידים ווי עני סעקט וואס ס'איז דא, און איך טריי צו זאגן פאר די ווייבער, דאונט טראסט יור האסבענדס, דאונט טראסט אים, ענד אלסא מעיק שור הי געטס אינאף אין די האוז ער זאל נישט מוזן זוכן אוטסייד ענטערטעינמענט. יעצט, כ'האב געוואלט אויך זאגן אז דער לייזער בערלאנד וואס ער איז אנטלאפן אויף אפריקע האט איבערגעלאזט א מוסד שובו בנים, צייטונגען שרייבן אז קינדער פון שובו בנים גייען ארויס לתרבות רעה, זיי גלייבן היינט אין גארנישט, זייער לידער האט זיי אראפגעלאזט. ס'איז דאך אזא מין בראָך, ווען איינער איז אין א היי פאזישן, ער וויל גיין זינדיגן, געב אויף דיין דזשאב! גיי טוה וואס דו ווילסט, געב אויף דיין דזשאב! אזא היי פראופייל מענטש זאל דאס טוהן, דאס איז ממש א שרעק! כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'האב געמאכט די מקווה אין אומאן, איז געווען דארט צוויי רשעים, איינער האט געהייסן נחום סאלארטש און איינער נתן מיימון, און ר' מעכל האט פאר זיי מורא געהאט ווייל זיי האבן אלץ געברענגט גרויס געלט, זיי האבן עס געברענגט פון דעם ראס, דער ראס איז געווען דער וואס האט גע'גנב'עט אינאיינעם מיט טרופפויגל, זיבן מיליאן דאלער פון אידישע צדקות. זיי האבן נישט געוואלט מיינע פרומקייטן אין מקוואות האבן זיי אריינגענומען דעם גרעסטן ליידיגייער וואס ער איז היינט א דיין ביי די עדה החרדית, אזויפיל איז ווערט די גאנצע עדה החרדית, אזוי ווי משה שטערנבוך. האבן זיי אריינגענומען דארטן איינעם פון מתמידים, א הפקר יונג, און ער האט געזאגט אלעס איז גוט. ער האט געמאכט צינורות כפופות, כ'גלייב אפילו נישט אז ער האט געטוישט די וואסער, ווייל. אין דעם אוצר וואו איך האב אריינגעלייגט ס'מוז זיך אנגעפילט ווערן מיט וואסער איז בכלל נישט געווען קיין וואסער. ער איז א הפקר יונג. ער האט געגעבן א הכשר אויפן רעסטוראנט אין אומאן. און ער איז קיינמאל נישט דארט געווען און איך האב געבעטן דעם גוי צו ער קען ברענגען עפעס דזשעם, ווייסט איך האב געמיינט זיי האבן כשר אין די קאך איז ער אראפגעגאנגען פאר א גוי און ער האט געקויפט. אנבעליוועבל דעט גיי. ער הייסט סרוטה. צו ראטעווען די ליידיגייער. סאו עניוועי זיי האבן געגעבן זיי האבן געברענגט געלט פון דעם ראס די געגאנבעטע געלטער און אזוי האבן זיי אינפלוענסט ר' מעכל דארפמאן און אזוי האט ר' מעכל געזאגט וואס זיי זאגן איז גוט. סאו נחום סטולארטש איף נאט פאר יו ענד פאר יור פארטנער נתן מיימון ווי וואוד העוו א קאושער מקווה אין אומאן ענד נאו איי דאנט נאו איף ווי העוו א קאושער מקווה. שעים אן יו דאס האול ברעסלעווער חסידות. זענען געווארן די זעלבע מאפיאנערן ווי יעדער, דעי דאנט קעיר פאר קדושה ענימאר פאר נאטינג, איז דא דא אין ווילימסבורג איז דא א ברעסלעווע שטיבל אויבן איז דא א התבודדות צימער, זאגט מיר איינער ער האט געמאכט דארט התבודדות ער האט פארגעסן צוצושפארן די טיר איז אריין געקומען אן אנדערער ס'איז טונקל געווען און ער האט אים אנגעטאטשט. וואט קיינדא נאנסענס איז דאס, אמאל פאר איך אויפן מעידזשער הייוועי אויפן רוט פיר פון בני ברק אויף חיפה, זע איך אינמיטן די נאכט שטייט איינער כאפט א היטש א בחור, שטעל איך מיך אפ, נישט ווייל כ'האב אים געוואלט אויפנעמען, נאר כ'האב געוואלט זען וואס טוט דא א בחור אינמיטן די נאכט, זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת, די ישיבה ברענגט אונז דא אין וואלד צו מאכן התבודדות, ווייל ר' נחמן זאגט דאך אז ס'איז נישט דא א גרעסערע זאך ווי התבודדות, זיי כאפן נישט אז התבודדות קען מען מאכן צווישן מענטשן אויך, ס'איז דא פון בעל שם דריי זאכן, מען קען פאסטן ביי די שיסל יויך, תענית הראב"ד, מען שטעלט זיך אפ אינמיטן, און מען קען מאכן התבודדות צווישן מענטשן. מען קען זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן צווישן מענטשן, און מען קען רעדן שווייגנדיקערהייט, דאס זאגט מען אויך פון בעל שם הקדוש, בקיצור זעה איך דארטן דער בחור ער שטייט דארט פרעג איך אים ווי קומסטו דא דאס איז דאך אינמיטן א וואלד אינמיטן א ראוד, זאגט ער מען האט געמאכט התבודדות דא אין וואלד, מען האט די ישיבה ברענגט דא אלע בחורים, מען מאכט התבודדות, און מיך האט מען איבערגעלאזט ווייל איך בין געווען טיף אין וואלד, איך וויל אייך פרעגן עפעס עטס ווייסטס וואס מען טוט אין וואלד, מען מאכט התבודדות, איין בחור טאטשט דעם צווייטן, שעים אן יו אלל, נישט דאס האט רבי נחמן געמיינט. און ס'איז צו גרינג די בחורים פאר התבודדות, דאס רעדט מען פאר ערוואקסענע מענטשן וואס זיי הארעווען. יעצט איז דא, אין ארץ ישראל איז געווען א גאנצע דיבעיט, און די חרדים האבן געטענה'ט אז אפילו ווען זיי וואלטן געוואלט גיין צו ווערן סעקולער זאלן קענען זיך אביסל צושטעלן וועגן פרנסה און וועגן אנדערע זאכן, קענען זיי נישט ווייל מ'האט זיי נישט געגעבן קיין עדיוקעישאן. אינטערעסאנט, די אידישע מיידלעך. אין ארץ ישראל באקומען א פיינעם עדיוקעישן, ס'דא זייער אסאך וואס זענען טייפ סעטערס, א שיינע פרנסה, ס'דא אסאך וואס זענען ארקיטעקטס, און מען לערנט מיט זיי, איך האלט אז סאטמאר דארף אויכעט טוישן, און אלע סקולס דארפן טוישן אביסל די אלע אלטע אזיאטישע מארמאראשער וועגן, מען דארף היינט צאלן רענט פון צוויי טויזנט דאלער אויסער דעם וואס מען גנב'עט פון סעקשן עיט, און די חברה ברעכן אונטער, איז א פרוי. זיצט אינדערהיים, זי קען זיין אן ארכיטעקט. אין ארץ ישראל איז דא אסאך יונגעלייט, זיי זיצן אין כולל צו זיי זוכן א דזשאב, און די פרויען זענען טייפסעטערס, זיי שיסן אפ ספרים איבער נאכט, סאו איך האלט מען דארף דאס אויך דא איינפירן, און איך האלט אז די ווי הייסט עס שיעור ד' זאל דאס אויך האבן. לאזן אפאר בחורים זיך אויסלערנען צו זיין ארכיטעקטס און ענדזשענירס, ס'דא א מענטש וואס ער איז געזעסן אין דזשעיל פאר גניבה, ס'האט געזעסן אין פעדערל פענעטענשערי, דארט האט זיך אויסגעלערנט צו זיין אן ארכיטעקט, איך הער אז דעם בילדינג דא אויף וואס ווערט געבויעט, ס'איז א טרייענגל בילדינג, ס'איז אויף איין זייט איז עס דיוויזשן און אויף איין זייט איז עס קליימער סטריט, דאס ווערט געבויעט פון א אינגערמאן וואס איז געזעסן אין דזשעיל אפאר יאר און האט זיך אויסגעלערנט אין דזשעיל צו זיין אן ארכיטעקט, יעצט האט ער כאטש פרנסה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, אין מאנטשעסטער טוט זיך אפ די זעלבע, די סיקריקים חברה, וואס זיי מיינען זיי פירן די שטאט, קיינער וויל זיי נישט קענען און צאמען מיט זיי גארנישט, איז דא אן אלטער רב הרב שניבאלג ער איז אלט פיר און ניינציג יאר, פארפירן זיי ער זאל זאגן דער עירוב איז פסול, בקיצור די גאנצע תורה איז שוין געווארן א שטיק פאליטיק, ס'האט גארנישט מיט ערנסטקייט, און אויף ערנסטע זאכן פארלייגט מען זיך נישט, אויף טשיילד מאלעסטעישן פארלייגט מען זיך נישט. ס'דא יעצט אין מאנטשעסטער א קעיס וואס מ'האט איינגעזעצט א טאטן און א מאמען ווייל זיי האבן נעגלעקטעד די קינדער, און ס'האט געשטינקען און די הויז איז נישט געווען סענעטערי, אויף דעם איז קיינעם נישט אינטערעסירט, נאר צו ס'איז יא דא אן עירוב צו נישט, פארוואס? ווייל די סיקריקים ווילן דא מאכן פרנסה. סאו איך וויל זאגן פאר מאנטשעסטער, שניבאלג איז אן אלטער דיין, ער איז שוין צו אלט צו נעמען היט פון די שקצים, און וואטעווער הי סעז טו יו איטס אירעלעווענט. און אויב ס'איז דא א כשר'ער עירוב, יו דיסייד דו ווילסט טראגן, דערס נאטינג ראנג, אין וויליאמסבורג ברוך השם איך זעה מען שטופט קערידזשעס בייטאג און ביינאכט, ס'איז אנבעליוועבל, איך דאווען אין די אוטסקערטס דארטן גייען הונדערטער קערידזשעס יעדן שבת, זיי קענען אונז שוין נישט פארדרייען א קאפ די סיקריקים, אונז זעהן מיר דאך שוין ווער זיי זענען. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אסאך אנדערקאווער פאליס וועגן קארס וואס זיי מאכן נישט קיין סטאפ סיינס געהעריג און זיי יילדן נישט געהעריג, און ס'איז אויך דא יעצט נייע פאליס וועגן דזשעי וואקינג, עטס ווייסט ביי לאו טאר מען נישט וואקן. אריבער די גאס נאר ביי די קארנערס, סאו יעדער איינער זאל וואטשען וואו ער גייט און פארטיג. יעצט, ס'איז דא א היי סקול וואס מיידלעך האבן אנגעהויבן אנצוטוהן תפילין. כ'געדענק כ'האב אמאל געליינט אין א מעשה ביכל אז א גרויסע רעבעצן, איך וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל ס'איז געווען א גרויסע צדיקת, האט אנגעטוהן תפילין, אנדערע געגאנגען מיט ציצית. און זעהט אויס אז די חברה האבן דאס אויפגעפיקט און זיי ווילן אויכעט טוהן די זאכן. אדער קען זיין זיי זעהן אז די בחורים לייגן היינט נישט קיין תפילין קלערן זיי זאל כאטש איינער לייגן תפילין זאלן זיי כאטש לייגן תפילין. סאו עניוועי אזוי גייט נעבעך כלל ישראל אונטער צוביסלעך. יעצט אין סקווער איז געווען די גאנצע זאך וועגן טויבענפעלד האט איינער געזאגט אויפן טעלעוויזשען אז ער האט גערעדט מיטן וויקטעם און מ'איז אריין צום רעבן האט דער רבי געזאגט צוויי זאכן איך ווייס נישט און איך גלייב נישט. און כ'האב הנאה אז דעם שייגעצנס דוד'לס קאראפשען קומט ארויס צוביסלעך, און מ'האט שוין נישט קיין מורא צו רעדן. כ'וויל ענק זאגן אין יוטא איז געווען א טיטשער וואס האט זיך געשריבן טעקסטס מיט א מיידל און געווארן זייער נאנט מיט איר, און א פרעמדער סטודענט האט עס געזען, ער איז געגאנגען ריפארטן צום אפיס, דער אפיס האט גראד געקאנטעקט די פאליס, מ'האט אויפגעפיקט דעם טיטשער'ס טעלעפאון מיט אלע מעסעדזשעס און מ'האט געזען ס'איז ליידער אמת. יעצט וואס האט א פרעמדער בייסטענדער געזען אז ער ווערט צו נאנט מיט דעם מיידל? זעלבע זאלט איר וויסן אין א ישיבה אדער אין א מיידל סקול, אז מען זעט א טיטשער ווערט צו פרענדלי, צו מען זעט דער קעכער ווערט צו פרענדלי מיט מיידלעך, זאל מען זייער זייער וואטשן און מען זאל גראד ריפארטן, און אזוי. וועט מען אנהייבן צו פייטן די פעדעפיילס. סא דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א ביילאגע, יעצט קומט א געהעריגער שיעור, און נאכדעם קומט וועגן א שיעור וועגן וואס דאס איז פערציג טאג און אזוי ווייטער. אויף שבת קודש פרשת תרומה שטייט ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, דער בעל הטורים זאגט תרומה איז תורה מ' שניתנה למ' יום, שפעטער צום סוף שיעור וועל איך בלי נדר זאגן פון זייער אסאך זאכן וואס האט צו טון מיט מ' יום, אבער יעצט וויל איך קודם אנהייבן דעם שיעור וועגן פעדאפיילס. ס'איז אזוי, קודם כל, משה מנחם טויבענפעלד'ס הירינג איז געווען מאנטאג ביינאכט אין סקווער זעקס אזייגער. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט אז די לאקעל קאונטי קאורט איז אין די תלמוד תורה פון סקווער וואס דאס איז א חוצפה שאין כמוהו. מ'קומט דארט אן מאכן זיי זיכער אז זיי לאזן נישט גיין אין בית הכסא, ווייל אין בית הכסא איז דאך דער פלאץ ווי זייערע חזירים באהאלטן געווען א מלמד פאר צוויי יאר צוריק האט זיך אנגעטון א מאסק האט זיך באהאלטן אין בית הכסא אין תלמוד תורה און האט ער אריין געשלעפט קינדער און נאכדעם האט זיך געשפילט דאם און סטופיד זיי ווייסן נישט ווער דאס איז געווען גראדע האט ער געהאט א רויטע מאסק א רויטע בארד קען זיין ס'איז געווען דער רבי אליין קען נישט וויסן עניוועי. געווען דארט איינער וואס איז מיטגעקומען האט געוואלט גיין אין טוילעט האט מען אים געזאגט מען לאזט נישט, מען וועט דיך טשארדזשען פאר טרעספעסינג, און אונז האמיר געמאכט זיכער אז ס'איז דארט געווען צייטונגען און טעלעוויזשענס, די גארבידזש גייט זיך ענדיגן, אונז צאל מיר נישט טעקס אז סקווער זאל קענען האבן א קאורט האוז, זיי זענען רשעים און רוצחים, איך בין אמאל געקומען דארטן, אויך געווען א הירינג, די ברודער פון משה מנחם טויבענפעלד, הערשל טויבענפעלד. פעלד, האבן זיי מיך נישט אריינגעלאזט, קומט צו א פרוי, זי איז דארטן די מנהלת פון די סקול, פון די תלמוד תורה, זאגט זי אנטשולדיגט וואס ווילט איר דא, זאג איך, דאס איז א פאבליק קאורט, ס'איז געקומען דארטן א שרייבער פונעם צייטונג, אים האט מען אויך נישט אריינגעלאזט, נעמט ער ארויס א בעדזש אז ער איז גאר א שרייבער פאר NYP, ניו יארק פרעס, זאגט זי, זי ווייסט נישט וואס דאס איז. עניוועי, די איך ווייס נישט און איך קען נישט און די אלע באלאני גייען זיך ענדיגן. איז דער מענטש וואס מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין בית הכסא האט דערציילט פארן צייטונג שרייבער מ'האט אים נישט געלאזט גיין אין בית הכסא דערציילט זי דאס איז א פראבלעם? איך בין געווען פרעגנענט אין די סעווענט מאנט און כ'האב געבעטן זיי זאלן מיך לאזן גיין אין בית הכסא זיי האבן מיך נישט געלאזט. בקיצור זי איז נאר געווען א טיפש זי האט נישט געמאכט קיין אישו דערפון. עניוועי, וואס אונז וויל מיר פארשטיין איז אזוי. מילא ווען איינער קומט אין בעסמעדרעש און דערלאנגט פאר דוד'לען א פראסק, גייט יעדער זיך אננעמען, ס'טייטש דו דערלאנגסט פאר אונזער אלקינו ואלקי אבותינו א פראסק, טאקע נישט ריכטיג, אבער דו גייסט אין א א קאורט, סאיז א ניו יארק סטעיט קאורט, זיי האבן נאר געדינגען ביי ענק א פלאץ, און עטס מאכטס רשעות ארום און ארום, וואס איז די צייטונג שרייבער שולדיג זי איז פרעגנענט אין די סעווען מאנט און זי וויל יוזן ענקער טוילעט, און וואס זענען מיר שולדיג די ספעקטעיטערס וואס זיי קומען קוקן אויפן קעיס, וועגן דעם מיינט עטס אז מ'וועט מער נישט קומען קוקן? עטס מיינט אז די רגזה און די צארן פון די צייטונג שרייבערס וועט נישט ווערן אסאך שטערקער, צו דעם וואס דאס חסידות איז אזא קראנקהייט אזא משוגעת וואס מען קען עס נישט פארשטיין אינגאנצן, ס'מאכט אינגאנצן נישט קיין סענס. עניוועי, מען האט עס אזוי אויסגעלערנט, מאנקי סי מאנקי דו, האט אויסגעלערנט א זיס בחור'ל א זיבעצן אהאלב יעריגע בחור'ל שפיצער ער זאל גיין ברענען מענטשן, דער וואס איז יעצט געשטארבן דער רב שפיצער פון בארא פארק דאס איז זיינס, אדער א פעטער אדער אן עלטער פעטער, מסתמא אן עלטער פעטער, א וואוילע נאבעלע משפחה, זיי האבן געלט מיט אלעם, איך האב געקענט דעם זיידן שפיצער וואס האט געוואוינט אין סקווער, א ברודער פון הרב אברהם חיים, ער געארבעט אין פארטי סעווען סטריט, אזא בעל טובה, אזא בעל חסד געווען, כ'ווייס נישט ווי ער איז היינט און וואס ער טוט היינט, אבער. דאס איז געווען א נאבעל אריסטאקראטישע משפחה, געגאנגען דאביד'ל מיט זיין שייגעצשטיק האט יעדן אריינגעשלעפט צו די רוסישע פויערישקייט און פארטיג, קרושטשעוו איז געקומען אויף אמעריקע אין די יו ען האט ער זיך אויסגעטון ביידע שטיוול און ארויפגעלייגט אויפן טיש, האט אים קענעדי געזאגט, אנטשולדיגט איר ווילט עסן וועט מען אייך ברענגען א טעלער נישט אין די שטיוול, די פויערישקייט, עניוועי, און ס'האט זיך אנגעהויבן די הירינג, מ'האט אים אריינגעברענגט און. ס'איז אזוי, דער DA, דער דיסטריקט אטוירני, האט געבעטן אז ער מוז האבן נאך צוויי חדשים, פארוואס? ווייל ס'איז זייער פשוט, ווייל וויבאלד ס'איז געשען א לאנגע צייט, איז דאך יעדע פעלעני מאלטיפלייד ביי אפאר מאל, איז במילא זאגט ער ס'איז צו ערנסטע טשארדזשעס ער זאל דאס קענען מאכן אין איין מינוט, סאו איט טעיקס טיים, סאו אבוויעסלי איטס א סיריעס קעיס. כ'האב נאר געוואלט זאגן אויף די רעקארד, זיי האבן נישט געלאזט גיין דארטן אין טוילעט, און זיי האבן נישט געלאזט טרינקען וואסער, סאו נאך א מזל אז מ'מאכט עס נישט גראד, אזוי קען מען זיך אלע צוגרייטן פארטעבל טוילעטס, און מ'קען זיך צוגרייטן וואסער. איין מעלה האט די קאורט אז מ'באקוקט נישט יעדן אזוי ווי אין די גרויסע קאורטס, מ'קומט אריין, מ'סקרינט דורך, און מ'לאט נישט אריין טראגן קיין טרינקעכץ, כ'מיין אז וואסער לאט מען יא טראגן נאר סאודע לאט מען נישט. באט עניוועי די די עי האט געבעטן אז ער מוז האבן עטליעסט צוויי חדשים און נאך צוויי חדשים וועט ער וועלן נאך צוויי חדשים ווארט ווארט שוין צו דא גייט ווערן לעבעדיג יעצט נאך א זאך די סקווערע געבן יעדן צו טרינקען און צו עסן קיין טוילעטס געבן זיי נישט דאס איז דאך ממש סדום סאו ווער סגייט צו די אלע הירינגס זאל זיין געווארנט זאל נישט נעמען נישט צו טרינקען פון זיי נישט צו עסן ווייל סאיז נישטא ווי ארויסצוגיין.

ארץ ישראל, און ער זאל זיך פארהערן די הוראה ביי רב וואזנער, און רב וואזנער האט אים געבן די הוראה אזוי ווי ער האט געגעבן פאר זיין ברודער, יעצט וואס איז בעסער אז ער האט הוראה, טאמער איז הוראה האט ער דאך איז ער דאך א רב, א רב מעג דאך טוהן דאס אלעס, א רב האט נישט קיין שום פראבלעם צו טוהן אלע חזיריי, ביז יעצט זענען זיי דאך געווען די גרעסטע חזירים וואס איז דא. ס'דא דער הערשל קלאר. וויל יעצט אראפברענגען זאלי קאהן ווייל ער וויל נישט אינטערשרייבן ווייל לייזער קעסטענבוים לאט אים נישט, שרייט ער אז ער גייט נעמען יואלי צימערמאן ער זאל פראטעסטירן קעגן אים. הערשל קלאר וואס דו פארשטייסט נישט איז, אונז האמער אריינגענומען זלמן לייבן צו זיין רבי וויטאוט עני קאנדישן, ער האט עמטליך דעקלערירט ס'איז נישט דא קיין כבד את אביך ואת אמך, ער האט ארויסגעווארפן די אייגענע מאמען פונעם אייגענעם בעדרום, די רבי האט אים געזאגט אז ער מוז אינטערשרייבן ער מוז נעמען תקיעת כף עס וועט נישט האבן צוטוהן מיט די רביסטעווע, ער לאכט פון אים. ער האט נישט געשיקט זיין טאכטער זאל זיך געזעגענען מיטן זיידן אין טאג פון די חתונה ווייל ער איז געווען ברוגז אויף רעדסטו פון א איד וואס ער פארט אויף פלארידע וואס אלע רבנים האבן עס גע'אסר'ט און ער פארט אויף די ריכטיגע פלאץ נארט מיאמי דארט איז יענער חורבן דא כ'וויל נישט אריינגיין ווייל ס'איז אלטע זאכן געווען דארט אן אשת איש זון סאו עס האט געהאט הערפיס האט עס איבערגעגעבן פאר א אינגערמאן, ס'איז ארויסגעקומען דא אנדערע צרות דארט, ער קען טון וואס ער וויל, ער קען אריין קומען אן א קליידער אין בית מדרש, ער קען ארויף גיין אויף די בימה און זאגן רבותי תורת משה איז געווען ביז מיין צייט היינט וויל איך אנדערש. אונז האט מען דאך אים גענומען עט. וויטאוט עני קאנדישענס, אבי מ'האט געשטעלט א נייע עבודה זרה און דאס זאל זיין אין קאמפעטישן מיט אהרן, סאו וואס גייסטו יעצט זאגן? גייסט זאגן ער איז א פוסטער שטריק, מ'האמער דאס געוויסט, מ'האמער אים גענומען עם כל זה, נישט איר, די וואס האבן אים גענומען, און גייסט זאגן אז ער ער טוט אלע עבירות שבתורה? אה, ער לערנט נישט קיין תורה? אלעס איז ריכטיג, מען האט דאך אים גענומען אנקאנדישענעל, סאו ווי גייסטו דיך יעצט שלאגן מיט אים? יעצט האט ער מורא צו געבן א חתימה, ער זעהט שוין מען איז נישט צו גוט געפארן מיט זיין חתימה, ער זעהט אז מען האט געלאכט פון אים און ס'האט אים אראפגעברענגט. ער האט א נעפיו מענדעלע חזן, ווען אהרן מאכט צו די אויגן מענדעלע קומט אריין, לכתחילה גייט ער אויסרופן רבותי לא תנאף, איז ביז יעצט געווען, היינט גייט זיך אנהייבן תנאף תנאף תנאף, און מ'וועט אים נעמען מיט דעם אויך, ווייל דער עולם וויל דאס, ווען קאטש איז געלאפן האט ער געזאגט אז ער איז פרא געי, דעמאלטס איז עס געווען א משוגענער חלום, האט ער געווינען, ער געווינען איינמאל, ער געווינען צוויי מאל, און א דריט מאל, דאס איז וואס דא איז, ס'טוישט זיך, איטס ליידער טשעינדזשינג טיימס, און אין איש שם על לב. טא למעשה מען האט אפגעשטופט טויבענפעלד אויף צוויי חדשים און נאכדעם האט מען זיך נאכאמאל צוזאמענגעקומען. אונז האמיר געוויסט אין סקווערע קאורט האמיר אונז נישט קיין טשענס האמיר מיטגעברענגט אלע צייטונגען מיט טעלעוויזשן די טעלעוויזשן האט דארטן אויסגעהערט אונזער ווייגעשריי און איינער האט דארט זייער שיין גערעדט האט ער געזאגט אז אַכציק פראצענט פון די אלע אפגעפארענע בחורים האט זיך אנגעהויבן מיט סעקשועל אביוז, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און פאר דעם וויקטים האט מען אים געטראגן גראד פאר העלפ סייקיאטרי, ווען ער האט אנגעהויבן צו רעדן אז משה מנחם טאטשט אים, און ס'איז געווארן חושך, האט מען אים געפירט צו סייקיאטריסט מ'זאל אים געבן מעדיקעישן אז ער איז משוגע, און דאס קומט יעצט אלעס ארויס, סאו מירצעשעם צוויי חדשים ארום וועט מען גיין ווייטער. פון. יעצט די וואך האט מען געמאכט עפעס א דינער פאר בוני עולם און מחריבם, כ'האב געוואלט זאגן צוויי אינטערעסאנטע זאכן וואס דער עולם דארף וויסן, קודם כל ס'איז דא א סטעיט וואס ס'הייסט קענזעס, די סטעיט איז געווען צוויי פרויען וואס האבן חתונה געהאט, לעסביענס, און זי האט דאך אבער געוואלט האבן א קינד, אז איינער האט געהאט א פרענד א גוי און ער האט איר געגעבן זאמען, איז זי פארשוואנגערט געווארן און זי האט א קינד, יעצט סו'ט זי אים. אז ער זאל אויסהאלטן דאס קינד, ס'איז דאך זיין קינד, איז די דזשאדזש אין קענזעס האט גע'פסק'נט אז ס'איז טאקע זיין קינד, און ער מוז געבן יעדן חודש אזויפיל און אזויפיל אלימאני, דאס איז געווען ווען זי האט זיך געשטעלט אויף וועלפעיר, האט מען איר געפרעגט פון וועמען איז דאס קינד, איז אזוי ווי זי האט געזאגט, האט עס די דזשאדזש אזוי צוגע'פסק'נט אז ער מוז אויסהאלטן. יעצט דעם טעם פארוואס ער מוז אויסהאלטן, אזוי אז דו גייסט אין א באנק וואס מ'קויפט זאמען, נישט געפערליך, ווייל דו ווייסט נישט צו וועמען ס'גייט און יענער ווייסט נישט פון וועמען ס'קומט, אבער אזוי ווי דאס איז געווארן געמאכט נישט על פי חוק על פי געזעץ, במילא איז די גאווערמענט האט עס נישט עקסעפטעד, זיי האבן געזאגט זיי ווייסן נישט צו ס'איז געווען סענעטערי, זיי ווייסן נישט צו ס'איז דורך געגאנגען דאס אלעס אין די העלט וואס ס'דארף דורך גיין, בקיצור איז ער מוז איר אויסהאלטן דאס קינד, און אין די זעלבע צייט די דזשאדזש געזאגט ער האט וויזיטעישאנס, ס'איז דאך זיין קינד. סוף כל סוף איז עס זיין קינד. איך וויל זאגן, עס וועט נאך קומען אמאל א צייט ווען די בוני עולם און די עיטיים באם וועלן אויך זיין אינוואלווד אין אזאלכע קעיסעס. וואטש און סי, וועסטו זען. דער אמת איז, אפילו ווען דו באקומסט זרע אין א סימען בענק, איז עס זייער גרינג אז מען קען דערגיין ווער דאס איז אויך. פאר מעדיקל ריזענס קען מען עפענען די פייל און געוואויר ווערן ווער יענער איז געווען. סאו איך זאג ענק נאכאמאל רבותי, אויסער דעם וואס דאס איז א איסור צו טוהן און די קינדער זענען ממזרים אדער ספק ממזרים, אזוי ווי ס'איז שוין מבואר געווארן פון אונזער רעבן און אויכעט פון רב גד פון סערדעהעלער רב, איז אויסער די און פון די אלע גדולי הדור, דער חזון איש, דער סטייפלער, זיי אלע האבן געזאגט ס'איז ממזרים, אזוי שרייבט דער היינטיגער סטייפלער א בריוו אז זיין טאטע האט אזוי געזאגט, בקיצור, אויסער דעם אלעם קענסטו נאך ווערן א בעל חוב אויך, און דו דארפסט עס דורכרעדן מיט דיין ווייב, ווייל סופאוזינג אז דו האסט א ווייב און דו האסט קוים געלט צו באצאלן די עקספענסעס פון דיין הויז, און אלל אוו א סאדען, העט מען דיר נאך געבן א סלעפ אין די ריסט אז דו'סט נאך מוזן באצאלן נאך א קינד אויך. סאיז דא איינער א אינגערמאן וואס האט נעבעך מזנה געווען ער איז געווען א משגיח ביי די פלייש ער האט מזנה געווען און האט אנגעשוואנגערט א שווארצע סאו פאר איר געט ער זעקס הונדערט און פופציג דאלער א חודש אלימאני פרעג איך אים דו האסט א שטוב מיט קינדער מער פון א מנין ביי דיר אינדערהיים דו געסט פאר דיין ווייב סיקס הונדערט און פיפטי דאלערס פאר יעדן קינד יעדן חודש? סאיז דאס נישט. נאר פאר די שיקסע, דארטן ווי ער האט געהאט א קינד וואס ער איז נישט אינטערעסירט אין דעם קינד און ער וויל נישט דאס קינד זאל אים קומען וויזיטן, דארט מוז ער באצאלן סיקס הונדערט און פיפטי דאלער. סאו ווען דו טוסט די זאכן דארפסטו זיין זייער געווארנט אז דו קענסט מאכן א גרויסן פראבלעם צווישן דיר און דיין ווייב און צווישן דיינע קינדער, סאו וואטש וואט יור דואינג. די אלע זאכן וואס זיי טוען איז זייער זייער נישט אינדערארדענונג אין בני ברק. אין אלעד לעבן בני ברק איז געבוירן געווארן א שווארץ קינד וואס זענען געקומען דא ביז אמעריקע און זיי האבן געמאכט די קינד און די דאקטער האט מודה געווען אז יא ער האט געטוהן עפעס און געדרייט און ער זאגט נישט אויס עניוועי דעם גאנצן אמת סאו איטס א ביג פראבלעם און דעיס איז נאר איין העלפט פונעם פראבלעם יעצט קומט די צווייטע העלפט סאיז דא א סטעיט וואס מען גייט דארט סקיען סהייסט דענווער קאלאראדא זיי האבן א גרויסן יוניווערסיטי און דער גרויסער יוניווערסיטי האט א פערטילעטי קליניק. אין די פערטיליטי קליניק איז מען יעצט ארויסגעקומען אז עס האט געארבעט דארט איינער וואס איז געווען א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער נאר אמאל האט מען נישט אזוי נאכגעקוקט איז נאכנישט געווען אזוי די קאמפיוטערס מיט די מעגען לאו למעשה ער האט זיי ער איז ריספאנסיבל פאר טויזענט וואן טאוזענט פרעגנענסיס ער פלעגט נעמען זיין אייגענע זאמען און עס געבן און ער איז שוין לאנג געשטארבן ער ס'איז געווען אין די ניינטין ניינטיס האט ער פאנקשענירט, ער לעבט שוין נישט, און ס'האלט אין איין ארויסקומען נאך קעיסעס ווער וואס זיי האבן געהאט דארט אין די יוניווערסיטי די פערטילעטי, מ'האלט אין איין ברענגען נאך א קעיס נאך א קעיס און אלעס מעטשט צו זיין די ען עי, סאו איך איך זאג ענק די זעלבע געשעהט דא אויך, קוקטס אהער, ס'איז געווען איינער זילבער, האדרעס טאדרעס און זילבער ס'איז א פירסט קאזין, אזוי מיין איך, מ'האט אים געכאפט ער האט געהאט א קליניק אין מאנהעטן, כ'מיין אז גאר אין עמפייער סטעיט בילדינג, און דארטן האט ער מזנה געווען מיט די פרויען. מען גייט פאר א טריי, קאסט צוואנציג טויזנט דאלער, האט די פרוי געזאגט איך וויל האבן א קינד, ער האט מיט איר געוואוינט, און ער האט איר צוגעשטעלט קינדער, וויפיל בעיביס זי וויל, און דאס גייט זיין די נעקסטע סטעפ, אונז האבן מיר נאר געדארפט אויסלערנען דעם עולם אז מען קען עס טון. איינמאל אז מען קען עס שוין טוהן, און דער האט נישט קיין צוואנציג אלפים, און בוני עולם געבט נישט אזוי פאר יעדן, ניין ניין ניין, מיר האבן שוין דערציילט פרויען, זיי געבן נישט אזוי פאר יעדן, זיי געבן נאר דארט ווי זיי האבן א חשבון אז ס'וועט אמאל צוריק קומען דאס געלט. איז בקיצור, ער וועט נעמען דער אינגערמאן, ער וועט זאגן, קוק אהער, דער אשכול פון זאול און יאקאבאוויטש האט געוואלט וואוינען מיט זיין שניר, און פארוואס זאל איך נישט וואוינען פאר א גוד קאוז? די קינדער ממזרים, מען רעכנט זיך דען היינט מיט דעם? דער עולם איז דאך נעבעך אין אזא שפל המצב. מ'איז מחלל שם שמים, מ'גייט אין ערכאות, מ'קוקט נישט אז די תורה לאזט נישט. מ'האט געהארגעט יעצט א מענטש, ס'איז נישט יד ישראל באמצע, כ'האב עס געזאגט גראד, ער האט יעצט געוואויר געווארן אז ס'איז געווען א יד גוי באמצע, דאס גאנצע האט א איד געטוהן, אלעס האבן אידן געטוהן, מ'האלט אין איין סובפינען נאך מענטשן און נאך מענטשן און נאך מענטשן, ס'איז א מורא'דיגער חורבן, מ'האט אים געהארגעט. און נאכדעם איז דא נאך א הרוג וואס קיינער רעדט נישט פון אים, ער איז געווען דער קעכער אין בית רחל, קיינער רעדט נישט פון אים, וואס איז געשעהן מיט דעם מיסטער ברייער? וואס איז געשעהן מיט אים? ווער האט אים געהארגעט? איך האף נאר איין זאך אז ער האט געהאט א קלין רעקערד און ער האט נישט געטשעפעט מיט בחורים און א בחור האט אים חלילה געהארגעט, איך ווייס נישט. ס'איז נאר סתם איינער משוגעת, מ'ווייסט נישט דער קאפ פליט, דער סאמטינג העפענד, מען האט נישט צוגענומען זיין געלט פון די קאר און ער איז אריינגעקומען מיט א סטראוק אין האספיטעל, סאמטינג ווענט ראנג, און קיינער, ס'אינטערעסירט קיינעם, און ס'קען גאר זיין אבער די פרשה פון שטארק גייט אויך ארויסקומען ס'האט עס קיינער נישט געטון. און זיין רענט האט עס געטון, כ'על ענק זאגן פארוואס, ווייל דארטן וואו ס'איז געווען שארק לאונס, דארט וואו ס'איז געווען געלט אויף אינטרעסט פון די מאפיע, זאגט די גאווערמענט ברעך קאפ, קענסט דאך נישט נעמען געלט ביי די מאפיע איליגעל און קומען נאכדעם צו די גאווערמענט וויינען פאר העלפ, אין וואס קען דיר די גאווערמענט העלפן, זיי קענען דיך נישט אויסלייזן. סאו דאס זאלט עטס וויסן. ביי אונז איז רציחה שוין גארנישט, סאו וואס איז שוין יא עפעס, וואס איז שוין יא תופס מקום? איז דאס איצט זיין תופס מקום? זיכער נישט! איז געגאנגען דער זילבער און ער האט געעפנט א קליניק און ער האט אנגעשוואנגערט זעקס צו זיבן צו צען פרויען ס'איז שוין אירעלעווענט, איינס איז מער ווי גענוג. נאכדעם האט מען די גאווערמענט האט עס געכאפט ס'איז געווען אין צייטונג איצט קענסט ארויף גיין אויף די אלטע אויף די בלאג ס'איז דא פון די ניוספעיפער אלעס באשריבן וואס ער האט געקענט האט ער אפגעקויפט עס קומט ארויס אז מען האט שוין אראפגענומען די פילם אבער עס איז נאך דא די צייטונג. און דער מענטש האט אנגעשוואנגערט פרויען וואס זענען געגאנגען וויינען צו די רבנים אין בארא פארק. אונז זעמער אשת איש זינט ס'איז א בשוגג מ'האמיר נישט געוויסט. ס'איז דא אין איינע פון די תשובה ספרים האב איך געזעהן, נאך פון די פריעריגע, איינער עפעס איז געקומען א חכם באשי אין די שטאט און ער האט געזאגט אז פאר א פרוי האט מפתה געווען אז טאמער איך'ל האבן מיט דיר א קינד וועט עס זיין משיח. שפעטער האט זי געזען ס'איז נישט געווארן משיח איז זי געגאנגען צום רב פרעגן צו ס'איז מותר לבעלה צו נישט. איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם. איך מיין אז ס'איז אין חלקת יואב.
ס'איז נישט וויכטיג.
קיצור די ערדש און זילבער האט זיי אלע געזאגט ער'ט זיי מאכן בעיביס און ער האט געמאכט און ס'האט נישט געקאסט די צוואנציג טויזענט דאלער א טריי. האבן זיי געוויינט צו די רבנים. און זיי האבן אויך געוויינט וואס איז מיט די קינדער. סקולענער רבי געווען פארמישט אין די פרשה. שטייט די פוסק הדור.

און אונז נעמער אזאלעכע הייקלע זאכן אין די הענט, מען פארלאזט זיך אויף בוני עולם ומחריבם און עי טיים, אויף באכנער מיט דעם אנדערן דארט וואס פירט עס, ס'ממש ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר אין די אידישע געגנט, ווי איז אונזער טהרה, ווי איז אונזער קדושה, ווי איז אונזער א ריין פאלק, א פאלק וואס מען ווייסט ווער די טאטע איז און ווער די מאמע איז. עניוועי, יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן די מקווה וואס מענדעלע חזיר האט געבויעט, דא רבנים האבן זיך אריינגעלייגט אין די זאך, אבער אוודאי, סאטמאר איז שטערקער. און למעשה האבן זיי מיר געזאגט אז מ'וויל מאכן א פלאן אז די קוקערן זאל ארויף גיין דרײַ סטעפס מילא וועט זי קענען גוט זעהן העכער די מחיצה וואס איז פֿינף פיס הויך זאג איך זיי ס'איז נישט אויסגעהאלטן קודם א קוקערן מוז זיין זייער נאנט צו די זאך און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז זי גייט ארויף פֿינף סטעפס הויך איז אליינס מיר ס'זי האט מורא זי וועט פאלן און זי איז זייער ווייט אוועק. און ס'איז א שווארצע מקווה, די קאלער פון די טיילס זענען נישט וואס ס'דארף צו זיין, סאו וואס גייסטו יעצט אויפטון? דו גייסט סתם פאפן דעם עולם? הייסט מ'וועט מאכן דרײַ סטעפס מ'וועט זאגן אז מ'וויל קען מען ווען ארויפגיין, זאגט תוס' אזוי מסכת גיטין דף בייז עמוד בייז, והיינו טעמא פארוואס אונז גלייבן מיר פרויען אויף ניקור און אויף שחיטה און אויף ניקור, כאטשיג זי קען נישט, ווייל ס'איז בידה זאל זיך לערנען, ווייל ס'איז בידה זאל קענען ארויף קריכן די דריי סטעפס, באמת דארפסטו נישט די דריי סטעפס, ס'איז בידה זאל גיין נענטער צו די מקווה אויך. ווען איך דעזיין א מקווה דעזיין איך עס אזוי אז מען זאל פון אלע פיר זייטן קענען ארום גיין ווייל ס'איז דא פלעטפארם, די פרויען טובל'ן זיך, גייסט אראפ די סטעפס איז די ערשטע פלעטפארם איז צו הויעך, נאכדעם מען גייט צו די זייט, דאס איז די צווייטע פלאטפארעם, אדער מען גייט נאך אראפ צו די דריטע, וואס די פרויען טובל'ן זיך אין איינע פון די צוויי, די צווייטע אדער די דריטע, אדער אפילו די דריטע טובל'ן זיך אויף יענעם עק, יעצט אויב די קוקערן שטייט אויף דעם עק ווי מען גייט אראפ מיט די סטעפס, און אויף יענעם עק איז דא א וואנט, און וויאזוי קען זי דארטן זען א האר? ס'איז דאך א דזשאוק דעם, אלע מיינע מקווה'ס זענען דיזיינט אז ס'זאל זיין ארום און ארום, ועשית לו זר זהב סביב, אז די קוקערן זאל קענען ארום גיין איבעראל. כ'האף נאר אז די רבנים האבן הצלחה, ווייל עס זעהט זיך וויאזוי די דור זעהט היינט אויס, מען לאכט פון יעדן איינעם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וועגן דעם ענין פון וואס מ'האט ארויף געלייגט אויף קול מבשר מבשר ואומר, איך לאז ענק דא הערן א שטיקל פון קול מבשר.
ותקום צען אזייגער ביינאכט על אלה אני בוכיה עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי די פיר וואכן וואס זענען אריבער זייט די טראגישע פטירה פון הקדוש ר' מנחם משולם שטארק השם ינקום דמו האט נאכנישט אפגעקילט די הייסע געפילן פון כלל ישראל כל לבב דוי וכל ראש לחלי אז אזא טייערע נדיב ואיש החסד איז אזוי גרויזאם געפאלן ברחובה של עיר אויף אזא טראגישע פארנעם, יעצט ככלות השלושים וועט פארקומען אין ווילאמסבורג העיר הקרובה להכולל א ריזיגע מעמד עצרת התעוררות וואו טויזענטער תושבי העיר וועלן זיך צוזאם קומען לתשובה ותיקון המעשים און הערן דברי התעוררות חיזוק ועידוד פון די גדולי הרבנים שליטא, די עצרת ווערט פאררופן דורך די רבני העיר, עסקנים און די בני משפחה. ס'וועט פארקומען די קומענדיגע דאנערשטאג ליל שישי אין די גרויסע זאל פון עטרת אברהם. די עצרת וועט זיין א מעמד קודש פון התעוררות ותפילה און גדולי רבנים וועלן מעורר זיין בדברים הצריכים תיקון. ביי די גרויסע עצרת וועלן אידן האבן די געלעגנהייט צו נעמען אנטייל אין הצלת נפשות, נפש תחת נפש, צו שטיצן די קרן מנחם משיב נפש, די קרן וואס וועט ראטעווען די נפש האחת מישראל, די איינציגסטע איד אויף וועמען ס'ווארט א גזר דין מוות חלילה, רב ברוך בן אסתר יהודית בלומגארטן, די בלומגארטן קעיס האלט שוין ביים ווערן געענדיגט אין די נאנטע וואכן, און ס'קאסט גרויסע געלטער צו ראטעווען דאס אידיש קינד פון טויט חלילה, די ידידים און בני משפחה פון ר' מנחם השם ינקום דמו, מען וויל מיט דעם קערן אריינברענגען בעזרת השם א גרויסע סכום לעילוי נשמתו דאס וועט זיין נפש תחת נפש, די מעמד וועט זיין א געהויבענער מיט די הייליגע מאמענטן פון תשובה וחיזוק, גדול יהיה כבוד המעמד הזה. שוין, יעצט איך וויל נאכאמאל רעדן צום עולם אביסל מען זאל האבן שכל, א בהמה טאר מען נישט זיין, ס'שטייט לא תונו איש את עמיתו. זאלסט נישט אפנארן איינער דיין חבר איז זאגט מען נאך פון קאצקער און וואס איז לפנים משורת הדין דאס איז דער דין תורה זאגט לא תונו איש את עמיתו וואס איז לפנים משורת הדין לפנים משורת הדין איז מען זאל זיך אליין נישט אפנארן עטס אלע געדענקטס ווען ס'איז געווען די מעשה פון דעם גראסמאן אין פלארידע אלל אוו א סאדען איז ער געווארן א וויקטים פון כלל ישראל א איד וואס איז אינגאנצן נישט קיין שומר תורה ומצוות געווען אין די גוטע צייטן האבן אונז נישט געהאט מיט אים קיין שייכות. און ער האט גענומען א וועפן, צוגענומען פון די פאליס לעידי די ביקס און ער האט זי דערמארדעט. אלל אוו א סאדען, אוט אוו די נאו וועיר, איז ער געווארן גאר א ווילימסבורגער סיטיזען. ס'איז אזוי, ווילימסבורג געגאנגען, זיי האבן זיך אנגענומען פאר אים, אקעי, דו ווילסט אים שאפן געלט פאר דיפענס, נאו פראבלעם, אונז האמיר דאך דאס מערסטע געלט פון אמעריקע, איך זאג דאך ווען פרעזידענט אבאמא וויל סאלוון, די פיינענשעל קליף דארף מען דאך נאר גיין אין די אידישע געגענט, ס'איז דא מיליאנען, קוק אזא פאר כמה וואס מיליאנען דער האט שוין אויסגעגעבן, און ס'מאכט נישט קיין לאך אין טאש פאר קיינעם. קען קומען א אינגערמאן און אפבארען א באנק צוויי שותפים דרייסיג מיליאן דאלער און אפילו נישט טראכטן צו באצאלען די רענט וואס קומט אריין צוויי מיליאן דאלער אין אפאר חדשים זאל מען אויך סייפענען, איך מיין איז דאך איז דאך געלט נישט קיין ווערד, רעדט מען דאך דא פון מאנאפעלי מאני. עניוועי, זענמער געגאנגען און מ'האט אים נישט נאר אז מ'האמער געטון פאר זיין דעפענס, מ'האמער אויפגעשטעלט קאמפיוטערס און זענען אריינגעקאלט, דעמאלטס איז פינקט געלאפן דער גאווערנער פון פלארידע, מ'האט אים געדזשעמט די ליינס, מ'האט געטון כל דבר אסור. ר' מעכל, ר' מעכל לעבאוויטש, דאס איז דער ברודער פון ברוך מרדכי'ן, ער האט געזאגט א הספד אויף אים, ער האט מסביר געווען זיין צידקות, און דער גוי קוקט דאס צו, די גאווערמענט קוקט דאס צו, דער גוי קוקט דאס צו, איט דאזענט סאונד טו גוד, יעצט. ווען דו וואלסט געהאט פון אים אפאר הונדערט מיליאן דאלער משך די לעצטע פאר יאר איז עס אויך אן עוולה אז דו טוסט עס בפומבי, אבער דו האסט גארנישט געהאט מיט דעם מענטש, דזשאסט ווייל ער זאגט ער איז א איד און אין די תפיסה האט ער זיך געלאזט וואקסן א בארד און ער האט געבעטן כשר'ס, צום לעצטן סאפער האט ער געבעטן טריפות. סאו. וואס זעמער אונז דער חטאת הקהל פאר די גאנצע וועלט? און וואס מען פארשטייט נישט דא איז, אונז זעמער א קאמיוניטי, אונז זעמער אזוי ווי איינער פארט מיט אזא, כ'האב שוין געזען די שיפן וואס זיי פארן צען שטאק הויעך, קווין עליזאבעט, קווין מערי שיף נאמבער טו, זענען דארט דא טויזענטער מענטשן אויף די שיף, זאגט איינער ער האט געדינגען א פלאץ אויף די שיף און דארט אונטער זיין בעט וויל ער מאכן א לאך, שרייט אים יענער דו'סט מאכן א לאך גייט די גאנצע שיף זינקען, זאגט ער וואס, נישט מיינע ביזנעס, איך האב דא געדינגען איך מעג דא טוהן וואס איך וויל. און די זעלבע דא אויכעט, אונז כאפט מען נישט אז ווען אונז טוהן מיר איז איז מיר טוהן מיר אלעס בשם די קאמיוניטי, קיינער טוהט נישט אליין, אונזער קאמיוניטי באקומט אזא שלעכטן נאמען און דאס איז זייער זייער שלעכטע נייעס. בקיצור, דאס איז וואס עץ מוזטס פארשטיין. ס'איז א מורא'דיגע זאך ענד יו העוו טו אנדערסטענד דיס. יעצט איז דא, כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך, איך וועל עס איבערחזר'ן נאכאמאל, חזרה, כ'געדענק אין די ישיבה פלעגט מען זאגן מ'דארף מאכן חזרה. ס'איז דא איינער וואס ער האט געעפנט אן ארגענעזעישן, ער הייסט חיים הערש פריינד. אפרים שטיין, א מענטש וואס האט אפגע'גנב'עט פון די גאווערמענט אפאר מיליאן דאלער, און מ'האט אים געכאפט און ער איז געגאנגען זיצן דריי יאר, און ער איז אפגעזעסן. אפרים שטיין איז געווארן דער רב פון דעם ארגענעזעישן, ס'הייסט דרור, וקראתם דרור בארץ. און וואס איז געווארן? די חברה האבן אפגע'גנב'עט פון מענטשן געלט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא איינער יאגודקין, זיי האבן אפגע'גנב'עט גרויס געלט, מ'האט זיי געכאפט, און מיסעס יאגודקין, די מאמע פון יאגודקין, האט געוואלט האבן געלט, מ'זאל מאכן אן אפיעל, איז זי געוואויר געווארן אז מענטשן האבן געגעבן גרויס געלט, זיי האבן עס אפגע'גנב'עט. יעצט איז דא אזוי, ס'איז דא איינער. וואס מ'האט אים נעבעך געהארגעט. הער שטארק. צו ער איז א קדוש צו נישט ווייס איך נישט, מ'גייט ארום, מ'זאגט ער איז א קדוש א קדוש. פארוואס? ווייל ס'איז דא אזא שיטה אז א גוי הארגעט א איד הייסט ער א קדוש. איך מיין איז אויב אזוי דארף מען גלויבן אויכעט איבער מאכען די לווי' מיט איבער מאכען די מצבה. און איך וויל ענק זאגען אז מיט יעדען איינעם רופן א קדוש. וועט מען מוזן נעמען פונעם רעבן פון דעם סאטמאר רב זכרונו לברכה'ס מצבה און אפקראצן דאס ווארט הקדוש דאס איז א ביליגער טייטל און אז ער איז הקדוש דארף מען נישט זאגן נאך קדוש דאך הקדוש איז דאך אויפן העכסטן פלאץ וואס איז דא און אין די זעלבע צייט אז ער איז הקדוש דארף מען פון אלע ערליכע אידן וואס זענען קעגן דעם טייטל. ווייל אויף זיי האט זיך נישט א גוי ארויף געזעצט און האט אים דערמארדעט ווייל ער איז שולדיג געלט געווען, סאו איך וויל אנהייבן דער עולם, אונז פארשטיי מיר די ווייטאג איז גרויס אבער מיט דעם וואס דו באקסט טייטלס און דו טוסט און דו מאכסט מיט דעם גייסטו אין ערגעץ נישט אנקומען, דו טוסט נאר אונטערברענגען כלל ישראל און אונזערע מסורת און אונזערע טייטלס, יעצט אויב דאס איז נאך נישט גענוג איז דא יעצט איינער. וואס ער הייסט בלומענגארטן, ער הייסט ברוך און זיין מאמע הייסט אסתר יהודית, איז מען מתפלל פארן געזונטערהייט, גייט מען און מען שטעלט צוזאם דא א גרויסע אסיפה און מען גייט רעדן דברי התעוררות און דברי חיזוק, יעצט קודם כל איך ווייס נישט וואס איז דא דברי התעוררות און דברי חיזוק, מען האט דאך שוין געזאגט אז זאלי כ"ץ טענה'ט דאס האט צו טון מיט חיטוט און שכבה, יא? איצעלע פימפ טענה'ט אז דאס האט צו טון מיט קלינקי קלייד, יא? סאו בקיצור. די אנדערע טענה'ן אז ער האט געהאט טענענטס וואס ער האט זיי געלאזט אז ס'זאל אריינרעגענען און ס'זאל קריכן גרויסע מייז און גרויסע ראטן, און דאס איז א געהעריגע גניבה וואס מ'טאר דאס נישט טוהן. יענער פלאגט זיך א גאנצן טאג אויף דעם שטיקל ברויט, ער שוויצט ביי א באלעבאס, און עס קומט אהיים, האט ער אפילו נישט וואו אהיים צו גיין. סאו ס'איז דא אסאך שיטות וואס דא איז געווען. צו דאס איז געווען אן ענין פון קדושה צו נישט? העי! ס'איז א גרויסע, מ'דארף פרעגן אן ערנסטן רב צו מ'מעג בכלל נוצן דעם נאמען קדוש. סאו, מאכט מען יעצט אן אסיפה, און ער זאגט אזוי, אונז זעמיר די קרובים אל החלל. אונז זעמיר נישט. גיי דארטן אויף לאנג איילענד, דארטן וואו ס'איז געווען. דארטן, זיי זענען קרובים אל החלל. אונז האמיר גארנישט מיט דעם חלל. עניוועי, זאגט ער מען זאל מאכן נפש תחת נפש, מען זאל ארויס מאכן ביי די אסיפות זאל מען ארויס ווייזן אז מען זאל געבן פאר בלומינגארטן געלט, און ממילא וועט עס זיין נפש תחת נפש, דאס איז נפש תחת נפש, בלומינגארטן איז א רוצח איך הער ער האט געהארגעט דריי מענטשן. נאר וואס, אונז זעמער אזוי סקרוד אפ, אזוי ווי אונז וויל מען ברוך מרדכי זאל זיך דרייען אין גאס, כאטשיג ער איז א רוצח, וויל מען אויכעט אז בלומינגארטן זאל זיך קענען דרייען אין די גאס, איך וויל ענק זאגן באמת, ווען ס'איז מיין פיק צווישן ברוך מרדכי און צו צו בלומינגארטן, איך האלט אז ברוך מרדכי איז א גרעסערע רוצח ווי בלומינגארטן, ווייל ברוך מרדכי. האט געהארגעט די קינדער אויף אייביג, זיי מיט זייער משפחות, ער האט אלעס וואס זיי האבן געהאט פון די פינף זעקס יאר אן, דעי ווער לוקינג צו עפענען די אויגן און לעבן אויף די וועלט, די גמרא זאגט ווען איינער איז אויף די וועלט און נישט נהנה איז דער אייבערשטער ברוגז אויף אים, די וועלט איז געמאכט געווארן נהנה צו זיין נאר מיט א ברכה און נאר כשר'ס. גייט מען און מען כאפט אן אזא קינד און מען דערשטיקט אים פאר ער איז געבוירן. ווען ברוך מרדכי טוט וואס בלומינגארטן האט געטון, ער הרג'ט יעדעס קינד וואס ער האט מיט אים געטשעפעט, אזוי ווי דער אין סאקמער איז געווען דער באקאנטער רייניץ, משה רייניץ, ער האט יעדן אפגעהרג'ט, יעדן אים געמאכט אפצוגעבן דאס געלט, און וואס ער וועט א גאנץ לעבן טראכטן, אוי איך וואלט ווען געקענט ווען האבן געלט און וואס ער האט נישט ווער זאגן וואס דאס האט מען אים אפגעהרג'ט, ס'איז נישטא מער, גיי זוך מען. נישט וואס איך זאג מען זאל חלילה אזוי טוהן, באט עט די ענד אוו די דעי האט ברוך מרדכי געטוהן א גרעסערע רציחה ווי דער בלומינגארטן. און אזוי ווי אונז לאז מיר זיך קאסטן געלט און אונז וויל מיר זעהן ברוך מרדכי'ן זייער זייער שטארק ביי אונז אין די גאס, פונקט די זעלבע עקזעקטלי וויל מיר יעצט זעהן בלומינגארטן אין די גאס, און מען נעמט א נפש תחת נפש, בלומינגארטן איז נישט קיין שומר תורה ומצוות. דער שטארק איז נאך געווען א שומר תורה ומצוות נאך אלעם. סאו וויאזוי איך פארשטיי נישט די צאמשטעל בכלל. און נאכדעם ווי קומען מיר אונז אריין אין דעם געשעפט? איז בלומינגארטן געקומען צו אונז אין די אמאליגע יארן און ער האט אונז סופארטעד, ער האט געלייגט רבינו תם'ס תפילין, ער האט געהאט א שאלה אויף אן אתרוג, ער האט געהאט א שאלה אויף א בדיקה.
ווי זעמער אונז געקומען צו זיין זיין אפוטרופוס? איך פארשטיי נישט די גאנצע מעשה. מילא אז ער וועט שטארבן און קומען מיינע קאזינס די ראזענבערגס פון חסד של אמת און זאל מען אים אריינלייגן אין א אידישן בית החיים, נו, זיי טענה'ן אז נאכן טויט קען מען אים נישט מבזה זיין, עה איך האלט זיי דארפן האבן אזא מין בית החיים פאר אזוי ווי ס'איז געווען אין די צייט פון די גמרא סקילה שריפה הרג חנק, אלע רוצחים זאל מען שטעלן אין איין בית החיים, נארוואס, כ'קען דאס נישט איינטיילן וואס צו טון. ווייל ווען איך מוז זאגן ס'איז אדער מאה אדער דעה אז איך קען זיי געבן הונדערט טויזענט דאלער צו קויפן א ספעשל בית החיים פאר דעם אלרייט קען איך זיי זאגן א דעה אבער נעווערדעלעס ווילאנג ער לעבט וואס האסטו דיך אריינצומישן און אז דו ווילסט אים זייער שטארק געבן אפאר טאלער אין די טאש בין איך מסכים געב אים אבער שטילערהייט די גאנצע שטאט דארף נישט קלינגען מען מאכט א גרויסע אסיפה מען געבט און מען טוט און ס'איז נאך נפש תחת נפש נעמסט א אינגערמאן א שומר תורה מצוות ער האט נאר אויסגעטרייט זיינע מאסלס ווי שטארק זיי זענען, און ער האט מיט אסאך מענטשן געקענט מעניפולירן, איז געקומען איינער וואס האט געזאגט איך בין אביסל שטערקער פון דיר, וויט אלל די רעספעקט בין איך העוויער דען יו און אלל סיט אן יו און אלל איך וועל דיך צוקוועטשן, סאו דאס זענען די זאכן וואס יעצט מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין, ווען דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו גיי צו פרעה און זאג אים שלח עמי ויעבדוני, פרעה איז געווען זייער א קלוגער מענטש, די ערשטע זאך וואס ער האט געפרעגט משה רבינו. מי עם מי ההולכים? יעצט אונז טייטשן מיר ווער און ווער ס'גייט. ניין, נישט דאס איז די טייטש, ס'איז דא זייער א טיפע טייטש. ער האט געפרעגט מי ומי ההולכים, ווער גייט מיט וועם? געב מיר דעם סעטאפ, איך וויל זעהן. אז כ'וועל זעהן הערצל מיט בן גוריון גיין אינאיינעם מיטן סאטמארער רבי'ן ווייס איך אז דער אייבערשטער האט דיך נישט געשיקט. איך וויל זעהן וויאזוי דאס וועט ארויסגיין, ווייז מיר וויאזוי מ'וועט גיין, דא רעדסטו דאך פון אן ערב רב און דא רעדסטו פון די הייליגסטע פון כלל ישראל, וואס האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי ולא יהיה לך וואס דער מדרש ברענגט אין פרקי דרבי אליעזר, די אלע וואס זענען געווען אין דור המדבר וואס האבן געהערט פון אייבערשטן אנכי ולא יהיה לך האבן קיינמאל נישט געזען קיין טיפת קערי בימיהם, און ביי דע וועי דאס איז די וואס אונז גראבן מיר יעצט אויף די טויטע, פארשטייסט? און וועגן דעם איז באפאלן אזא צרה אויף דעם לעזער, לעזער קעסטנבוים גייט אונטער. איך הער פון זיין אפיס, פון זיין זוהן'ס אפיס האט מען שוין, מען האט שוין אסאך מענטשן דארטן אפגעהאלטן, ווייל זיי האבן געמיינט זי שפילט זיך ארום מיט די טויטע, שטערנבוך, מיט דושינסקי, מיט תולדות אהרן, לאכן זיך אויס, אפאר טעלער, בה, דו האסט יענעם ארויסגעשלעפט פון קבר, טו וואס דו ווילסט, איך וואלט געוואלט זעהן איינער זאל גיין צום שומר אמונים, אים ארויסשלעפן די נאכט פון קבר דארטן ווי ער איז אויפ'ן הר הזיתים. וואס וועט דעמאלט זיך אפטוהן? די גאנצע וועלט האט משוגע געווען וואס איז, יענער איד איז נישט אזא וואוילער איד ווייל ער האט זוכה געווען צו עסן פון קרבן פסח? סאו עניוועי, איז צוריק קומען דא צו דעם, סאו אונז דארף מיר זיין פארמישט אין יעדן שמוץ אין יעדן חזיריי און צוגלייכן שטארק צו מיסטער בלומענגארטן און אונז דארף מיר טראגן דעם גאנצן עול? זעמער אונז נישט משוגע? איינער טוט, דאס טוט איין מענטש, וואס ער הייסט חיים הערש פריינד, ער טוט עס אן זיין נאמען, און ער נוצט אונזער נאמען, דעם נאמען פון כלל ישראל, און אונז זאל מיר גיין דארט הערן, און דארט דברי התעוררות און דברי מוסר. אונז ווייס מיר פאר וואס דאס קומט. ס'האבן זיך פארברענט דארט אין ארץ ישראל האט עפעס אן אראבער צו וואס געשפריצט אין א הויז קעגן די מייז, און ער האט געלייגט א עכטן סם המוות, צוויי קינדער זענען שוין געשטארבן, די עלטערן זענען אויכעט קריטיקעל, און די הצלה וואס איז געגאנגען העלפן זענען קריטיקעל. אונז ווייס מיר פאר וואס דאס קומט. אונז האבן מיר נישט קיין. הסתפקות פארוואס דאס קומט אז ס'שטארבן קליינע קינדער ווייזט דער אייבערשטער דו האסט נישט רחמנות אויף דיינע קליינע קינדער האב איך אויך נישט רחמנות אז עטץ לאזטס משכב זכר און פגם הברית און ביי די קליינע קינדער זאגט דער אייבערשטער דעמאלטס ברויכסטו דאך נישט יעצט נעם איך זיי צו איך וויל נישט זאלסט זיך פלאגן א גאנץ לעבן ס'דאך גרינגער אז איך וועל זיי צונעמען אהיים ס'שטייט אין זוהר. אז א קינד וואס עס שטארבט ווען ער איז קליין איז דער אייבישטער האט א תלמוד תורה אין הימל אזוי זאגט דער זוהר הקדוש און ער לערנט מיט די אלע קליינע קינדערלעך תורה זיי זענען זוכה צו הערן פונעם אייבישטן אליין תורה אזוי זאגט דער זוהר הקדוש זאגט דער אייבישטער דו ווילסט נישט פראטעקטן מיינע קינדערלעך? וסוף כל סוף די קינדער זענען געשטאנען ביים בארג סיני און זיי האבן געזאגט אונז זעמער די ערבים זאגט דער אייבישטער דו ווילסט נישט? נו שוין, איך וועל מיט זיי לערנען תורה, איך קען אויכעט מיט זיי לערנען תורה. אונז ווייס מיר פארוואס דאס קומט, אונז ווייס מיר אז דער דור איז פול מיט זנות, יעצט דא צענדליגע בית רחל ווייבלעך אין פלארידע, א אינגערמאן האט מיך אנגעקאלט, ער האט מיר געזאגט, נחום, ווען איך בין נישט א אויסגעארבעטער מענטש, א ווייבל איז געווען לעבן מיר און עפעס א רומינג האבן זיי געדינגען, כ'האב געקענט טון כל דבר אסור מיט איר, נאר כ'האב נישט געוואלט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן. נחמיה איז א מופת חותך וואס מען באצאלט א פרייז. דער נייער דיסטריקט אטוירני מיסטער טאמסאן דארף וויסן אז דו וועסט נישט פראסעקיוטן ברוך מרדכי'ן און דו וועסט אים לאזן ער זאל גיין הפקר און דער שייגעץ דער לויער אלן דערשאוויץ מאכט אפאר טאלער קען ער באשטיין אז דער רעיפיסט דער סיריעל קילער זאל זיך דרייען ביי אונז אין די גאס? שעים אן יו אלן דערשאוויץ יו שוד טעיק הים אינטו יור אפארטמענט ענד יו שוד לעט יור טשילדרען ענד גרענד טשילדרען בי אין די סעים האוז שעים אן יו דערשאוויץ סאו אונז דארף מיר זיין אין דעם גאנצען טינופת פארמישט יעדעס מאל? אונז האב מיר נישט אונזערע צרות, אונז ווייסט מיר נישט פון וואו דאס קומט, אונז ווייסט מיר נישט אז ס'איז נישט דא א קינד כמעט וואס איז נישט געטאטשט געווארן, אונז ווייסט מיר נישט אז ווען די רבנים לייגן אראפ דעם פוס וואלט דאס נישט אנגעהאלטן, נאר זיי האבן געוואלט מאכן געלט און זיי זענען אליינס נואפים, זיי האבן גארנישט פיינט וואס אן אנדערער האט ליב. סא דאס איז דא די געפערליכע פראבלעם וואס ס'גייט דא פאר, ס'ממש א פראבלעם וואס איז נישט צום גלייבן, מ'גייט מאכן יעצט א פאוני באלאוני אסיפה, מ'עט מאכן געלט פאר די ראנג פערסאן, מ'עט מסביר זיין אז דאס האט צוטוהן מיט קינקי קליידער, ס'האט צוטוהן מיט זנות, ס'איז נאך שובבים יעצט, ס'איז שובבים תת. ס'איז שובבים, דער אייבישטער צערנט אויף דעם אלעם זנות וואס גייט פאָר, זומער אין די קאָנטרי פאָרט די פרוי אוועק און יעצט פאָרט די פרוי ווינטער אין פלאָרידע, און ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאָר, איך בין געווען יעצט אין א שטאָט, כ'האָב געמאַכט א מקווה, ס'איז לעבן פלאָרידע, כ'האָב געקענט צופאָרן, מענטשן זאָגן פאָר צו דיך אָפּרוען, זאָג איך דו ביסט משוגע, איך וויל דער אייבישטער זאָל אויף מיר צערענען חלילה, ווער ברויך דאס האָבן? זיצען דארטען אידישע ווייבלעך און זיי טוען אפ כל דבר אסור, און נאכדעם די בית חינוך'ס, עס האט מיר איינער געזאגט א גרויסער מחנך אז די מיידל סקול וויזשניץ אין מאנסי געט ארויס זייער שוואכע סחורה, ער זאגט מיר ס'איז דא אזויפיל פראבלעמען דארט, ס'איז דא מיידלעך וואס האבן חתונה איז א טאג נאך די חתונה ווילען זיי זיך גט'ן, זיי זוכן נישט קיין חסידישען בחור, דאס האט דער טאטע געזוכט. און די זעלבע איז אין אלע מוסדות, נאר דארטן איז יעצט זייער הייקל און שעיקי, מען ווארפט ארויס קינדער צו פרעמדע מחנכים נישט קיין היימישע, זיי האבן נישט קיין הארץ פאר קיין היימישן מענטש, ס'איז אלעס פאר געלט, ס'איז צו ווייזן איך בין פאוער פאוער פאוער און פארטיג. ר' מאטעלע האט אמאל געזאגט פאר דעם קליין, דער וואס האט געפירט די בעלזער מוסדות האט זיך געמאכט אן אייגענע מיידל סקול און אן אייגענע מיידל קעמפ, זאגט ער ווער האט דיר געזאגט אז דו ביסט א מחנך? ר' מאטעלע ווער האט דיר געזאגט אז דו ביסט א מחנך? קוק וואס פירות דו געסט ארויס. און דאס איז נאך ווען דו ביסט דא און דו ביסט געזונט, ווארט נאך נאכדעם ווען דו עסט שוין נישט דא זיין וואס סרולע עט ארויסגעבן פירות. דאס אלעס מעג מען. זעצן זיך צאם רבנים, זיי הערן אז ס'דא פראבלעמען, איז דא דא אפאר סיקריקן חברה וואס זיי לויפן ארום און זיי סטראשען זיי, און זיי שרייבן אונטער צעטלעך אויף שכם און אויף יוסף, אויף יעדן וועמען מען וויל. דאס אלעס מיינט עטס איז אזוי גרינג? יו גאנע געט אוועי וויט איט? קיינער וועט נישט ארויסגיין פון דעם נקי, וואטש און צי. איינער פריער איינער שפעטער. קיינער העט נישט ארויסגיין נקי. קומט אן אזא סקולענער רבי'ן זון, זיצט ער אין מאנטריאל, און ער גיבט ארויס בריוון פאר די גאנצע וועלט. דער רבי גיבט ארויס אין שלום בית זאכן, ער האט ארויסגעגעבן אויף מיר א חרם. ווער האט אים משוגע געמאכט? אים משוגע געמאכט דער גרעסטער קרוק אין שטאט, ברוך אברהם פערלמוטער. זיין זון, איז עס א שאלה צו ער איז נישט דער רוצח אליינס? די גאנצע שאלה איז דא צו ס'איז א יד ישראל באמצע צו ס'איז א יד גוי באמצע, ווער איז מער ריספאנסיבל פאר די רציחה, צו יואל קעסטענבוים צו די גאנצע חברה ארום און ארום? ברוך אברהם פערלמוטער האט א זון וואס עס איז דא א חשד אז ער זאל האבן געהארגעט א איד, און ברוך אברהם איז דער שיינער איד אין מאנטריאל, און די רבנים האבן מורא פאר זיי, און וואס זיי הייסן שרייבן זיי אונטער. אונז וויל מיר זייער שטארק און אונז האף מיר אז ברוך מרדכי עט זיין א מופת הייתי לרבים, ער עט גיין זיצן אין תפיסה און מ'עט ווייזן מיט געלט האט נישט געהאלפן, ס'איז דא א פסוק לא יועיל הון ביום עברה, ס'עט נישט העלפן קיין הון ביום עברה, ער האט אפגעהארגעט טויזענטער קינדער און די קינדער האבן שוין אפגעהארגעט אנדערע טויזענטער קינדער, און ער דארף באצאלן די פרייז ער זאל זיצן אין תפיסה און פייגערן דארטן און ער זאל חלילה זיך נישט דרייען אין די גאס. און אונז האמיר יעצט א פראבלעם אז אונז דארף מען ראטעווען א וועלטס פארברעכער, א רוצח, בלומ, בלומענגארטן. איך הער זאגן אז יענקל בער, טייטלבוים, דאס איז זאלי קאזין, איז געגאנגען אים וויזיטן, די טאטע און די מאמע, ווייל זיי האבן געמיינט אז דארטן איז דא געלט. געקלערט אז ס'איז דא געלט, עט מען שוין מאכן א לעבן. הער איך זאגן אז זיי האבן אים געזאגט זיי האבן אלע געלטער פארלוירן ביי מעדאף. נו האט ער זיך אפגעלאזט פון זיי. ווי זעמער אונז? אונז זעמער יעדנס אפוטרופוס. יעצט וועל איך וועלן פרעגן נאך א שאלה. גייט מען מאכן א כינוס וועגן שטארק. זייער א וויכטיגע זאך. מען האט געהארגעט א מענטש. ער איז א קדוש נישט הכי רעלעווענט. די קינדער זענען יתומים די ווייב איז אן אלמנה נעבעך. אונז האבן געמאכט אן אסיפה ביי קאלעצקי. און כ'הער זאגן אז זיי האבן די האל אפילו נישט באצאלט. ס'איז אויך דער זעלבער. דער זעלבער מענטש, אזוי האב איך געהערט, חיים הערש פריינד, כ'נעם א דיסקלעימער טאמער ס'איז נישט אמת. בקיצור, ס'איז ממש א מחיה וואס דא גייט פאר. דו האסט אזא פריינד, און ער האט געמאכט אן אסיפה ביי קלעצקי, און וואו זעמער אנגעקומען? וואו זעמער אונז געבליבן נאך די אסיפה מיט קלעצקי? אז ער איז געשטארבן, דאס האמער געוואוסט פאר די אסיפה. וואו זעמער אנגעקומען? אז ס'איז דא ווידיאוס האט מען אריינגעלייגט אין גאנץ בארא פארק ס'זאל זיין סעיף א נעכטיגן טאג, ס'איז נאך נישט דא די ווידיאוס, מ'שלאגט זיך צו מ'זאל עס לייגן אויפן עירוב בענדל, צו מ'זאל עס לייגן אויף א לייט פאול, צו מ'זאל עס לייגן אויפן טרעין, סאו אונז האלט מען נאך אין ערגעץ נישט עניוועי, סאו וואס האב איך יעצט פון די אסיפה, מ'עט גיין צו די אסיפה, וואס גייט מען באשמועסן? מ'גייט באשמועסן פארוואס דער חטא קומט, עטס העטס דאך נישט זאגן דעם אמת, מ'גייט באשמועסן אז מ'זאל ראטעווען דעם. בלומענגארטן? איך ווייס נישט צו אונז מעג מען דאס טוהן. בפומבי זיכער נישט. און וואס גיי מיר שמועסן אז די קלינקי קליידער איז די פראבלעם? ווען ס'שטארבט דא א פרוי, מען דערהארגעט א פרוי, אקעי, איז די צניעות פון די פרוי דאס איז די פראבלעם. מען האט געהארגעט א מאן, מען האט געהארגעט א איד וואס האט אפגעראבעוועט בענק, מען האט געהארגעט א איד וואס דער מענטש האט געהאט א היסטערי וואס טענענטס זאגן אויף אים, ס'איז דא וואס זיי זאגן אויף אים זייער גוט אויך, האט ער געפארן, ער האט געמאכט, ער האט געטוהן, יא, ס'אבער יש ויש. איז וויל מען זאגן ניין ער האט נישט געקענט הענדלען אזויפיל ער האט געדארפט נעמען העלפ. און נישט צו באצאלן דרייסיג מיליאן דאלער פאר א באנק און ער וואוינט אין ווילימסבורג און יעדער קוקט עס אן, דאס אלעס האט מען געמעגט, סאו וואס גיימיר באשליסן? מ'עט גיין באשליסן אז מ'וועט לייגן ווידיאוס אין ווילימסבורג? מ'האט דאך אפילו אין בארא פארק נישט געלייגט. אין ווילימסבורג האמיר דאך אונז דעם הערשל קלאר, דעם רשע, דעם עוכר ישראל מיט דעם יואלי צימערמאן וואס זיי וועלן עס נישט לאזן לייגן ווייל יואלי וויל זיך שטופן ביי אינצווישן אלע פרויען, ווען ער גייט אין ווילימסבורג אין די גאס, און חוץ פון דעם ווען זיי ווילן מיך אראפפארן און יעדע קאר מאכט א שארט סטאפ אויף מיר און כמעט ער קלאפט מיך אראפ, זיי ווילן דאס נישט אז מען זאל זען אויף א ווידיאו, ווייל אזוי לויפט ער אוועק ווייסט מען נישט ווער ער איז געווען. סאו ווידיאוס נישט דעם אמת וואס פארוואס דאס איז העט מען נישט אויסזאגן, סאו וואס דארף איך די אסיפה? ס'איז דאך א שאד פארן געלט פאר קאנטינענטל צו פאר דארט ווי מען מאכט עס. לאמיר נישט מאכן אן אסיפה, און לאמיר נעמען דאס געלט און טו דערמיט וואס דו ווילסט. ווילסט עס געבן פאר בלום בלומענגארטן? פיין, שטילערהייט, קיינער זאל נישט וויסן. נישט וואס איך האלט מען זאל עס טון, איך האלט מען טאר עס נישט טון. נאר איך זאג סתם אזוי. און נאכדעם נאך א זאך, דו ווייסט וויפיל ארעמע לייט ס'דא וואס זיי האבן נישט צו באצאלן קיין שכר לימוד? דו ווייסט וויפיל אינגעלייט וואס זיי האבן נישט צו קויפן עסן ווייל זיי דארפן צאלן צוויי אהאלב טויזנט דאלער רענט? נאכדעם וואס די סעקשן עיט געט אנדערטהאלבן טויזענט גנב'עט מען נאך צו ביי אינגערמאן א טויזענטער? און ווי לאנג מיינט עטס וועט דאס אלעס אנהאלטן? סרול האגער עמיצער האט געזאגט יעצט א דרשה אין מאנסי ער זעהט זיך ער איז נישט גוט געפארן מען לאכט פון אים ער האט פארלוירן די גאנצע מאמענטום פון צו זיין א רעבע אפילו ווען ער העט זיין א רעבע הוד כבוד קדושת סאטמאר שליטא העט שוין קיינער נישט זאגן אויף אים מ'וועט אפשר זאגן הוד כבוד קדושת החזיר שליטא. עניוועי איז האט ער גערעדט קודם וועגן וואטשן די קינדער ער האט זייער שטארק גערעדט. זעט אויס ער הערט אויס דעם האטליין. ער איז פון די פופציג וואס זיי הערן אויס. און נאכדעם האט ער גערעדט וועגן די הייזער אין מאנסי. אין מאנסי האט עס יעדער אויף די ישיבה'ס נאמען. יעצט אויב ס'איז דא הונדערט מענטשן וואס וואוינען אין מאנסי. און יעדער דארף צאלן הונדערט דאלער פארן הויז. טעקס. וואס דאס גייט פאר די סקול. סאו הונדערט מאל הונדערט איז צען טויזנט דאלער. יעצט אויב פון די הונדערט איז פופציג גייען אויף די ישיבה'ס נאמען. בלייבט שוין נאר. פֿופֿציק מענטשן וואס זיי צאלן, און אז מען דארף האבן צען טויזנט דאלער, מוז יעדער צאלן צוויי הונדערט, ווייל צוויי הונדערט מאל פֿופֿציק איז נאכאמאל צען טויזנט. און דאס איז וואס מען טוט, איינער בא'גנב'עט דעם אנדערן, און טאמער הרג'עט מען אים זאגט מען איז ער נאך א קדוש אויכעט, א מענטש וועט זיך טראכטן איך וועל גיין גנב'ענען, מען וועט מיך הרג'ען וועל איך נאך ווערן א קדוש אויכעט אויף די וועלט. אזוי לערנט מען יעדן צו גנב'ענען, און די ישיבות זענען די גרעסטע גנבים, ר' מאטעלע האט זיכער אפאר הונדערט הייזער פון אלע איינגעשטעלט אויף זיין ישיבה'ס נאמען. און זיין אייגענע קינדער וואס זיי פראדוצירן נישט די אייניקלעך וואס זענען אוכל ואין עושה, אלעס איז אויף קהל'ס חשבון, און ממילא קומט אויס אז יעדער מוז צאלן דארטן איך ווייס זיבן אכט ניין צען צוועלף טויזענט דאלער פער האוז, און ווי קען עס א יונגערמאן זיך אפארדן? מען קען נישט, דאס איז די אנפאנג ווען די קויפסט דעם קאו-אפ קאסט שוין פינף זעקס הונדערט טויזענט דאלער. און איך זאג בכלל פארן עולם, איך זאג ענק נאכאמאל, כ'האב געמאכט יעצט א מקווה דאון סאוט, אין לואיזיענע, אין א שטאט, איך וויל נישט זאגן וואו, ווייל באלד וועט מען אנקאלן דעם רב אז איך קען נישט מאכן קיין מקווה'ס. איך זאג ענק נאכאמאל. ס'איז דא אין די גאנצע סאדערנער וועלט, איז דא דזשארדזשע, אלעבאמע, מיסיסיפי, לואיזיענע, און טעקסעס. עטס ווייסט וויפיל פלאץ דארט איז דא צו באזעצן? מען קען באזעצן גאנץ כלל ישראל, און אלעס איז אויפן ים, אויף די גאלף אוו מעקסיקאו. די לופט איז גוט, ס'איז קיינמאל נישט צו קאלט, מען דארף נישט שטאפן די קינדער מיט די אלע עקרא מייסען, ענטע מייסען, סעסע מייסען, מיט די אלע מייסענס, און ס'איז אזוי ביליג, איך בין געווען יעצט דארטן, כ'בין דורכגעפארן ניו ארלינס, וואו ס'איז געווען נעבעך דער גרויסע חורבן, האט מען געבויט יעצט קאו-אפס פאר פופציג טויזענט דאלער, קאו-אפס אויפן ים. ווען דאס איז אין פלארידע אין מיאמי איז עס צוויי מיליאן דאלער. נאר כדי ס'זאל נישט געשען נאכאמאל די זאך וואס איז געשען אז ס'איז געווען קאטרינא האט עס פארפלייצט האט מען עס געבויעט אנדערטהאלבן שטאק הויעך אויף עמודים אזוי ווי אין ארץ ישראל אויף זיילן. אפילו וואס ס'זאל שוין דער גאנצער ים פארפלייצן פארפלייצט עס נישט נאר אונטן אזוי ווי מען טוט ביי אלע אושען פראנטס. און די הייזער זענען ביליג, יעצט אז דו ווילסט נישט ממש וואוינען לעבן ים ווייל דו האסט מורא. אז דו'סט נכשל ווערן, גראדע דא אין ניו יארק ביסטו אויך לעבן ים, זומער גייט מען אין קאוני איילענד אויפן ביעטש שווימען, דו ווייסט אפילו נישט אז ס'איז דא א ים. בין איך געווען אין אפאר גרעסערע שטעט, מאנטגאמרי אלאבאמע, איך בין געווען אין בירמינגהעם אלאבאמע, איך בין געווען אין דזשעקסאן מיסיסיפי, איך בין געווען אין ניו ארלינס, איך בין געווען אין שרעוועפארט, און איך בין אנגעקומען ביז יוסטאן. איך זאג ענק נאכאמאל רבותי, אונז וועלמער ברעכן, נאו וועי וועלמער אונז קענען אויסהאלטן די מינע רענטס. די גוים קענען עס נישט אויסהאלטן. און אונז האמער נאך אידישע עקספענסעס, אונז האמער נאך מקווה געלט, נאך פאר די מענער און פאר די פרויען, און נאכדעם האמער נאך שכר לימוד געלט, דער גוי האט דאס נישט די אלע פראבלעמס, ער האט נישט קיין מקווה און ער גייט אין פאבליק סקול און אין היי סקול. אונז מוז מיר טראכטן א תכלית רבותי, אונז האמער דא גארנישט פארלוירן. יעצט צו גיין אויף די אנדערע זייט אויף די וועסטערן זייט איז אביסל שווער ווייל דארט ווערט עס א דעזערט ס'ווערט זייער הייס ס'קען ווערן הונדערט צען הונדערט צוואַנציק יעדן זומער קען מען נישט איינשטיין דארט אבער דא האסטו נארמאל ס'אביסל הייס טאקע דאון סאוט אבער די פרייזעס וואס דו פעי איז ממש וועסט מיינען ביסט אין גן עדן כ'האב געזעהן ברענד ניו האוז כ'בין דירעקט ארומגעפארן מיך אומקוקן כ'האב געזעהן ברענד ניו האוזעס יעצט געבויעט, סעווענטי טאוזענט דאלערס ברענד ניו דארפסט נישט אריינלייגן גארנישט, יעצט איז דא אנדערע וואס קאסט אביסל מער ווייל דו דארפסט געבן דעם לענד, די לענד קאסט אויך פֿינף טויזענט דאלער, אבער מען רעדט דא פון גארנישט, מען רעדט פון באבקעס, מיט א דריי פערטל יאר צוריק בין איך געווען אין על פאסא טעקסעס ס'איז זייער הויך ס'איז דרײַ טויזנט פיס הויך, די לופט איז ביוטיפול יעדע נאכט איז פֿערציק דעגריס און בייטאג איז זיבעציק ס'איז אזוי שיין דארט, האסטו הייזער פאר הונדערט טויזענט דאלער ברענד ניו. און עלטערע הייזער קאסט זעכציג, זיבעציג און אכציג, ס'דאך איבעראל געפאלן. דאס וואס דו הערסט אז ס'קומט צוריק ריעל עסטעיט, דאס איז נאר אין די גרויסע שטעט, דאס איז פיניקס אריזאנע, דאס איז לאס וועגאס נעוואדע, דאס איז די שטעט וואס האבן געכאפט א מורא'דיגן אראפגאנג. און איך זאג ענק די גאנצע צייט נאכאמאל, ס'איז דא א פלאץ, ס'איז געווען דעטרויט, ס'איז געווען זייער הויעך ריעל עסטעיט ווייל ס'איז געווען די. גרויסע קאר קאמפעני דזשענעראל מאוטער, מען קען נאך היינט קויפן א נארמאלן שיינעם הויז ליוועבעל פֿופֿצן הונדערט סקווער פיס בריק קענסטו קויפן צווישן דרײַסיק ביז פֿערציק טויזענט דאלער און ס'איז א אידישע געגענט רבותי ווי העוו טו טינק פאזעטיוו אונז האבן מיר נישט קיין ליעדער באט ווי העוו טו טינק פאזעטיוו אמאל האבן מיר געהאט א ליעדער האט ער אונז ארויס גענומען פון וויליאמסבורג אויף מאנרא וואס דרײַסיק פֿערציק יאר צוויי דזשענערעישאנס האבן געלעבט מיט הרחבה. אין וויליאמסבורג וואלט עס נישט געקענט וואלט נישט געקענט בלייבן וואוינען מיט אזאלכע פרייזן, יעצט דארף מען טראכטן ווייטער, מ'האט שוין דאס אויך אויסגעוואקסן. עניוועי, יעצט צוריק קומען צו די אצינדער שמועס, סאו וואס וואס גייט אונז די אסיפה געבן? פאר אידן מאכן פרנסה? דאס איז די גאנצע, די אינדעסטרי איז דאך אזוי ווי אזוי קאראפט. שטערנבוך, מיטן תולדות אהרן מיט דושינסקי האבן אפאר אינגעלייט וואס האבן געקויפט דירות מעג מען גראבן טויטע? און שוין האבן דאך די ציונים דאס געשריגן אלע יארן?
וואס האבן די ציונים דען געטון? זיי האבן די זעלבע געטון. אזא פנים טראגט מען. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'גרייט זיך שוין צו, ס'גייען שוין אפאר אידן ארויסקומען פון תפיסה. איך האלט אז מ'דארף מאכן אזא טשיפ אריינלייגן אין זיי, זאלן האבן אזא רויטן לעקטער אויפן קאפ, אויפן שטערן, און ס'זאל זיך ארומדרייען, יעדער זאל וויסן וואו דער חזר איז. ס'געווען אין גוואנטאנאמא בעי. האט געפרעגט דער פון סאודי אראביע, דער קעניג, פארוואס מען לייגט נישט אויף זיי ארויף א טשיפ, ממילא ווי זיי אנטלויפן מוז מען אייביג וויסן ווי זיי זענען, האט ער אים געפרעגט פון ווי נעמסטו דעי איידיע, זאגט ער ביי אונז דער קעניג האט רייכע, ער איז זייער רייך און ער האט אסאך גוטע פערד, סקאסט אסאך געלט, כדי מען זאל עס נישט קענען גנב'ענען האט ער א טשיפ אויף יעדן פערד, זאגט ער יא דאס איז זייער גוט אבער די מענטשן האבן א לויער. די לויערס דרייען אלעס אויס, איז בימעילא דארף מען וויסן אונז האמער א פראבלעם, זיי גייען צוריק ארויסקומען די חברה וואס זענען שוין געווען אין תפיסה, וואס זענען פעדעפיילס, אונז האבן נאך נישט קיין סעלושען צו די אלע זאכן, אונז זעמער נאך אלץ אינפלוענסד אז ס'איז ענדערש צו ווארפן נחום ראזענבערג פאר די דאגס ווייל ער האט א מעניוולעשן האטליין, ווי צו ווארפן ברוך מרדכי פאר די דאגס אדער צו ווארפן די אלע אנדערע חזירים פאר די דאגס, פאסקעלאוויטש מיט די הועווער דעי וואר. און ווי לאנג אונז זעמער אזוי מעסד אפ און מיקסד אפ טויג נישט. אונז האלט מיר נאך אלץ אז טאמבער, מיסעס טאמבער, טאר נישט ליגן אין סקווער, אבער די אלע אנדערע וואס גנב'נען אפ גוים און מען הרג'ט צו די מוזן ליגן אויבן אן לעבן רבי'ן, און די אלע קינדערלעך וואס הערשל גלאק מאכט די לוויות ווייל ער וויל נישט מען זאל זען זענען געווען אווער דראגד, די אלע שיקט מען אין א בית החיים ווי ס'ליגן דארטן שומרי שבת מיט נישט שומרי שבת, אה יענע זענען דעם רעבנס קינדער? אונז האמיר זיי נאר אנגעפאטשקעט און אנגע'חזר'ט זענען זיי אזוי געווארן צו דעם רעבינ'ס קינדער, דער רבי וויינט נאך זיי אז דאס אינטרעסירט קיינעם נישט, און אזוי זעמיר אונז, אונז זעמיר נאך אלץ סקרוד אפ וואס ס'האט א סענס אוו פרייאריטי, צו נחום ראזענבערג טאר נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען ווייל ער האט א מנוולישן האטליין לשיטתכם, צו די אלע שיינע אידן די וואס מ'האט זיי יעצט אויפגעפיקט דארטן וואס זיי ארבעטן ביי יואלי קעסטנבוים און ביי קעסטנבוים אליינס, די אלע זענען בסדר, די קענען דאווענען אויבן אן. ביי די אסיפה דארף מען רעדן, די עשרת הדיברות שטייט לא תרצח לא תנאף לא תחמוד, זאגן אלע ספרים דאס א טשעין ריעקשן, דער רמב"ן זאגט עס אויך, ער זאגט אז סהייבט זיך אן די אויגן גליסטן, נאכדעם אז די קענסט עס נישט באקומען גייסטו מאכן תנאף מיט געוואלד און נאכדעם גייסטו מאכן לא תרצח סזאל נישט ארויסקומען. די זעלבע דארף מען אונז אנהייבן צו לערנען די אינגעלייט, איף יו קענט אפארד סאמטינג דאונט ביי איט, האסט נישט געקענט אפארדן דעם צובראכענעם בילדינג נאר ווייל די באנק האט געגעבן טוירי מיליאן דאלערס, יו שוד האוו נעווער טאטשד איט, ס'מוז מאכן הענט און פיס, און דו מוזט זיין נישט קיין סלאם לענדלארד, ווייל נאכדעם באקומען מיר אונז א נאמען סלאם לענדלארדס. דער עולם פארלירט דעם גאנצן רעספעקט פאר א איד, און נאכדעם וועט מען אונז ארויסווארפן ווי די הינט פון גאנץ אמעריקע, מיינטס נישט. איך וויל מסביר זיין פארן עולם א נקודה, יעדער איז פארווייטיגט אז דער אינגערמאן איז געשטארבן האט איבערגעלאזט אן אלמנה מיט יתומים, וויל מען אלעס פארגלעטן, אבער דער שייגעץ וו' ברוך אברהם פערלמוטער'ס זון, ער איז דאך נישט געשטארבן, פארוואס לאזט מען אים אריין אין יעדע שול? מען טוט אינוועסטיגעיטן יואלי קעסטנבוים מיט זיין אפיס, זאל מען זיי ארויסווארפן פון שול, מיינט דאס וועט קיינער נישט טון? און דאס איז אונזער חורבן. אררייט די געפילן, יענער איז געשטארבן, אקעי ער האט איבערגעלאזט יתומים, פיין, אבער וואס איז מיט דעם יואלי? און וואס איז מיט די אלע אנדערע? ס'איז דא דא דער קרולער רב, ס'גייט אים נישט גוט, פארוואס? ווייל יעדע גניבה הערט זיך אמאל אויף. אין זיין שול האט מען אלעס געפליפט, אפילו דעם חמץ, מען האט פארקויפט פארן גוי דעם חמץ האט מען עס געפליפט פאר אפאר דאלער. א יונגערמאן א ראצער זאל גיין ארבעטן און דרייוון א באס, ער האט מיך אמאל גערופן איך זאל אים מאכן די מקווה, סא א גביר האט געוואלט געבן דאס געלט אז איך זאל עס ערלעדיגן ס'זאל ווערן געמאכט, קום איך אן זעה איך ער ציט מיט די נאז אזוי ווי זיין טאטע, זיין טאטע ביי די זיבעציג האט אזוי געצויגן די יארן און ער נעמט זיך יעצט משוגע מאכן, האב איך אים געזאגט ס'דא ביי אונז איז דא א מעשה, ס'איז געווען איינער. וואס דער רבי האט איבערגעלאזט צוואה דער דברי יואל אז ער זאל ווערן סאטמארער רבי. בקיצור, און דער עולם האט געמיינט ס'איז אמת. איז געגאנגען דער סיגוטער האט אים געלאזט רופן און געזאגט אזוי, הער מיך אויס, מאך דיך נישט נאריש, טו תשובה, זאג אויס דעם אמת, וועסטו בלייבן ווייטער אין די סאסייעטי, וועסטו קענען שידוכים טון מיט די קינדער און פארטיג, ווען נישט וועסטו זיין אן אויסגעשפילטער מענטש. האט ער זיך מיישב געווען. שלום האט ער געהייסן, זיך מיישב געווען, אקעי ער זאגט ס'איז נישט אמת, און ער איז צוריק געווארן א מענטש און ער האט זיך חתונה געמאכט שיין אלע קינדער, האב איך געזאגט דעמאלטס פאר דעם קראלער, ער ציט אזוי מיט די נאז ווי זיין טאטע האט געצויגן ביי די זיבעציג מאכט די משונה'דיגע תנועות, זאג איך אים העי ביסט נאך א יונגער מענטש זיץ איין, דו דארפסט נאך חתונה מאכן קינדער, דו דארפסט נאך זיין א סאסייעטי מענטש, אפגע'גנב'עט ביים עולם. געדרייט מיט יעדן אין די ריעל עסטעיט און יעצט איז געקומען צו א סטענד סטיל יעצט פארט ער נעבעך מאכן פרנסה דארטן און אין אלע יונג איזריעל שולס גייט ער פירן טיש הוד כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א פארוואס איז ער א סאסייעטי מענטש ווייל דאס איז אונזער חינוך גנב'ען און גזל'ען רצח'ענען דאס אלעס מעג מען. זנות מעג מען, משכב זכר מעג מען, ענד ווי העוו טו סטאפ דיס נאנסענס, אונז מוז מען זיך אמאל נעמען אויסצוסטרעיטענען. רבי ליפא פרידמאן האט אמאל געזאגט א גוט ווארט, כ'האב פאר קיינעם אויף די וועלט נישט מורא, אחוץ פאר איינעם. פרעגט מען אים פארוועם, זאגט ער, ווער ס'איז א גרעסערער עזות פנים פון מיר. געקומען א מענטש, ער האט גענומען בהלוואה לאונס, און ער האט נישט באצאלט, סאו יענער איז געווען א גרעסערער עזות פנים, האט ער געוויזן, איך האב פאר דיר נישט קיין מורא. און איך מיין אז די גאווערמענט וועט נישט דערגיין ווער ס'איז אויך נישט ווייל איך מיין זיי זוכן עס נישט צו דערגיין. כ'האף אז זיי זוכן עס יא אבער טאמער ס'איז שארק לאונס דעי דאנט געט אינוואלווד. כ'מיין דו קענסט דאך נישט בארגן געלט איליגעל און נאכדעם לויפן צו די גאווערמענט פאר העלפ. סאו אפשר האבן זיי יא עס אויסגעפונען איך ווייס נישט. יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם א שאלה. ס'טוט יעדן וויי אז ער איז נעבעך געשטארבן? זיכער, ס'טוט אונז אלע וויי. זעמיר אלע זרע אברהם יצחק יעקב און מ'האמיר רחמנות. כ'וועל ענק נאכזאגן א סטעיטמענט וואס איך האב געזאגט מיט יארן צוריק ביי קלעצקי. קלעצקי איז געשטארבן, ער האט געטון א גוטן דזשאב, נאכדעם וואס ער האט אים מאלעסטעט האט ער אים געהארגעט עס איז זייער גוט געווען פאר אים, נישט וואס איך דזשאסטיפיי עס, אבער ווען ער בלייבט לעבן ער וואלט געגאנגען מאלעסטן אנדערע, ער וואלט אויסגעזען אזוי ווי די אלע ברוך מרדכי'ס וויקטימס, און ברוך מרדכי זעט אזוי אויס ווייל ער זאגט זיין פעטער האט עהם געוויקטעמייזד, סאו למעשה עט די ענד אוו די דעי האט יעדער רחמנות אויף דעם אינגערמאן, ער ווייסט אז יעדע'ס קינד וואס אונז מאלעסט מיר האט א פראבלעם פאר די רעסט אוו היז לייף, זייער אסאך גייען אראפ פון אידישען וועג, ס'איז געווען יעצט אין מאנסי ביי דעם טויבענפעלד, איז געווען דארט אין די צייטונגען, איז געווען עטליכע מענטשען און אויכעט אסאך רבנים, איינער הייסט דארטען צפניה וואקס. האט געזאגט פאר די צייטונגען אז האנדרעדס אוו טשילדרען אר ליווינג די רעלידזשען ביקאוז דעי וואר אביוזד, סעקשועלי אביוזד, און דער משה מנחם טויבנפעלד האט עס געטוהן מיט א יונגל ווען ער איז געווען אלט אכט יאר אלט אויף א פייוו יאר פיריעד פון יער טו טאוזענד וואן ביז טו טאוזענד סיקס, ס'איז אנבעליוועבל, סאו פארוואס באדערט ענק נישט דאס? די וויקטימס גייען ארום אן א קאפ, זיי'ן נישט איבערלאזן קיין יסומים מיט אלמנות. זיי'ן קיינמאל נישט חתונה האבן. ס'געווען נאך איינער, זייער אן ערנסטער מענטש האט דארט געזאגט אז הונדערטער קינדער זענען אוועק פון אידישקייט נאר וועגן דעם וואס מ'האט זיי מאלעסטעט. אזאלכע זאכן דארפן זיין אמת? ביז'ט דא? אונז האמיר דאס געדארפט צולאזן? ווי זענען די רבנים געווען? אקעי זאלן גיין אין דר'ערד זענען דר'ערדליגערס, זענען נואפים. אבער אז ס'איז געקומען איינער און האט געזאגט איך גיי מאכן א סטאפ צו דעם, פארוואס האבן זיי זיך עפעס אלל אוו א סאדען פלוצלינג האבן זיי מיך געוואלט אפשטילן, מיך מאכן שטיל, פארוואס און פאר ווען? ער האט אנגעהויבן איך ווייס נישט, איך גלייב נישט, איך קער נישט, וואט קיינד אוו נאנסענס איז דאס?
סא וועגן דעם וועט אונז דער אייבישטער געבן א פילינג אז אונז זאלמיר פילן וואט ווי ריעלי דואינג ווען אונז הרג'ן מיר אפ די קינדער, אונז לאמיר איבער ארגער ווי יתומים, דער האט כאטש איבערגעלאזט זעקס זיבן קינדער צו אכט ס'איז דא קדיש נאך אים מ'וועט אים געדענקען, א מאלעסטעד טשיילד לאזט גארנישט איבער און ער לאט נישט איבער אן אלמנה אויך נישט, ער האט מורא חתונה צו האבן. יעצט אין צייטונג איז געשטאנען אז טויבנפעלד איז א טאטע פון צוואנציג קינדער. שטעל דיר פאר, ער האט געהאט א ווייב, ער האט געהאט זיין ענדזשוימענט מיט זיין פלעזשער און ברענגען קינדער אויף די וועלט, נאר פאר דעם וויקטים וואס איך וויל נישט זאגן זיין נאמען פאר אים האט ער נישט פארגינען דאס. און איך זאג נאכאמאל, ווער ס'טשעפעט אנדערע קינדער טשעפעט אייגענע אויכעט. איך בין נאכנישט זיכער. וועגן זיין אייגענע קינדער. יעצט, כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק, דריי וואכן צוריק אז אין בני ברק איז געווען א בחור'ל וואס מ'האט אים געמארדעט, מ'האט אים אויך פארברענט, אזוי ווי מ'האט אים שטארק פארברענט. בקיצור, זיי קומען יעצט ארויס אז דער בחור, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה, און דער ראש ישיבה, ער האט געזאגט אפשר בין איך נישט אזוי גוט, כ'וועל גוט זיין מיט אלעם, דער ראש ישיבה האט אים נישט געוואלט צוריק נעמען. בקיצור, זי האט די משפחה האט ארויסגעגעבן פאר אלע צייטונגען וואס ס'גייט פאר אין די ישיבות, און זיי בעטן אז מ'זאל נישט פטר'ן די אלע פראבלעמען וואס ס'גייט פאר דורך דעם וואס מ'ווארפט ארויס א קינד, און זיי שרייבן אז אין ארץ ישראל דרייען זיך טויזענטער קינדער ישיבה בחורים אין די גאס אן קיין שום מסגרת. די מאמע שרייט, זי איז געגאנגען צום ראש ישיבה, מ'האט געוויינט צו אים ער זאל אים צוריק נעמען, און ער האט געזאגט נאו וועי, יעדער וויל האבן מצוינים, ס'איז ארויפגעקומען אמאל א ראש ישיבה אויף יענע וועלט, האט געהייסן הרב משה, רופט אים דער בית דין של מעלה, אה, משה, דו ביסט עס? זאגט ער, ניין, ניין, ס'איז נישט משה, ס'איז הרב משה. זאגט מען, דאס איז געווען אונטן, דא איז אנדערש. מ'הייבט אים אן צו זאגן, ביסט א רוצח, א פארברעכער. זאגט ער, זענטס משוגע, איך בין געזעסן און געלערנט אלע יארן, פאר יעדן יונגל וואס דו האסט ארויסגעווארפן האסטו עובר געווען רציחה, סאו ביי אונז ביסטו נישט הרב משה, ביי אונז ביסטו א שייגעץ, און דאס מוז מען ווייטער רעדן? אז די ראשי ישיבות זאלן זיך אויסלערנען, מען קען זיך נישט אומווארפן און מען טאר זיך נישט אומווארפן. די קינדער זענען נישט שטיקלעך הפקר. יעצט איך האב ארויף געלייגט אויף איינע פון די סטעישאנס איך ארויף געלייגט א גאנצן דאס וויאזוי ס'גייט דא צו מיט די טשיילד מאלעסטינג און ווי מ'טוט מיך ווי מ'זאגט נאכלויפן בייטאג און ביינאכט און איך האב נישט קיין מנוחה איך האב נישט ווי צו דאווענען איך האב אלעס ארויף געלייגט קאלן מיך אפ עטליכע רבנים און זיי פרעגן עד מתי ווי לאנג עסטו נאך האלטן אין איין פארשעמען כלל ישראל זאג איך איך פארשעם נישט עטס פארשעמטס. כ'האב נישט געזען די רבנים זאלן ארויסקומען מיט א בריוו אז מען מעג גיין צו די פאליס, כ'האב נישט געזען זאלן ארויסקומען מיט אן אנדערן בריוו, עפעס געב ארויס, עס טוט זיך אזויפיל זנות, געטס עפעס ארויס וואס טוט עטס צו פארעכטן די מצב. כ'וויל הערן אז עטס האטס א פלאן, צו ס'געפעלט מיר צו נישט, וועל איך מוזן ע ע לאזן ענק טון ענקער פלאן, ווייל איך בין דאך נישט בעל הבית אויף ענק, אבער דעמאלטס. וועל איך זאגן די צייטונגען ס'איז געווארן אביסל בעסער, די רבנים ארבעטן מיט, אבער סתם מיר צו זאגן אז ס'איז א חילול השם, ליידער עס איז, נאר וואס קען מען טון, אנדערש וועט עס נישט צוקומען צו א שטאנדפונקט, יעצט איז אזוי, כ'האב ענק פארציילט אפאר חדשים צוריק אז אין די נעדערלאנדס, נעדערלאנדס דאס איז האלאנד, דאס איז דארטן ווי מענדעלע אמסטערדאמער חזר איז דער רב, דארטן ווי מ'קען נעמען די זונות, עניוועי. דער מענטש איז געווען א. אין א ישיבה האט ער געארבעט דארטן, אין א ארטאדאקס דזשואיש סקול, געוען א מענטש, ער האט געהייסן אפרים ע. זיי געבן נישט זיי געבן נישט זיין צווייטן נאמען ווייל זיי געבן נישט אייביג אין די צייטונגען פון די וויקטימס. עניוועי, ער איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, האט יעצט די נעדערלאנדס געבעטן אז מען זאל דעם מענטש עקסטרעדעיטן. זיי ווילן אים איינזעצן אין אמסטרדאם. זיי האבן גענומען א לויער, די לויער וויל פייטן די עקסטרעדישן, יעצט ווייסט אין ארץ ישראל איז דא אזא געזעץ אז מען טאר נישט, יעדער איד מוז האבן א פלאץ אין ארץ ישראל, מ'קען קיינעם נישט ארויסווארפן, אבער נישט ווען ער האט אפגעטון אין חוץ לארץ כל דבר אסור. דער אנדערער גרינהאוז, אויף אים האט ענגלאנד האט נאכנישט געבעטן קיין עקסטרעדישן אז מ'זאל אים עקסטרעדייטן, ווען נישט וואלטן זיי אים אויך עקסטרעדייטעט, אבער דא אין נעדערלאנד האט יא געבעטן. יעצט, כ'האב ענק דערציילט אפאר חדשים צוריק אז ס'איז דא איינער פון די נטורי קרתא, זיבן און פֿערציק יאר אלט, ער הייסט יצחק ברג'ל, איז ער האט גע ער איז געווען א שפיאן אין ארץ ישראל און ער האט. געווען א שפיאן פאר איראן ווייל ער איז פון דער נטורי קרתא. דער רבי האט אמאל געזאגט אין די תורה איך האב פיינט די נטורי קרתא. זיי האבן עס נישט איבערגעשריבן אין די תורה אין נשא צו בהעלותך זיי האבן געשריבן נאר נו"ן קו"ף נטורי קרתא. די אלע וואס זיי טוען זאכן משוגענע זאכן מען דארף גיין צו די גוים מודיע זיין מען דארף זיך חנפענען צו זיי דאס האט דער רבי נישט געזאגט דער רבי האט נאר געזאגט מען דארף מודיע זיין פאר די גוים און פאר ער האט גארנישט געזאגט וועגן חנפ'ענען. על כל פנים, דער סוף איז געווען אז ער איז ווען געווארן, ער האט יעצט מודה געווען אין ארץ ישראל פאר די שי"ן בי"ת אז ער האט עס געטון פשוט אלץ שנאה ווייל ער האט פיינט ציוניסטן. דאס האט אונז דער רבי נישט געהייסן טון. דער סוף, די אלע וואס זיי גייען עקסטרים פאלן נאכדעם דורך, און זיי ווערן גאר, יעצט זעט מען אז זיי זענען שפיאנערס, האט ער, האבן זיי אראפגעברענגט אז דעם גאנצן נאמען פון די נטורי קרתא. דאס זעט, ס'איז א פאליטיקל ארגענעזעישן, ס'איז נישט קיין רעלידזשעס ארגענעזעישן. און דאס איז א גרויסע פראבלעם. יעצט וויל איך רעדן אביסל, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען ס'איז געווען פאר די צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז נאך געווען אין די צייט פון רבי נתן אדלער, די שוחטים האבן גע'שחט'ן טריפות, האט ער געזאגט אז טאמער מ'שחט טריפות ווערט דער שוחט'ס מעסער א חרב, א שווערד, און מ'וועט נעבעך אוועקפירן אלע אידן. יעצט. ס'דא אין שוועדן און אין דענמארק האט מען יעצט געמאכט אז מ'טאר נישט מאכן קיין ברית, מ'טאר נישט, און די זעלבע אויך טוט זיך יעצט וועגן די שחיטה, ס'קערט זיך איבער די גאנצע וועלט, קודם האט מען געכאפט דא אין אמעריקע אין א בית השחיטה ווי מ'טוט קרועלטי פאר די ענימעלס, מ'טוט זיי צער בעלי חיים, די גוים ווילן קודם אז מ'זאל שיסן אין קאפ אזא בולעט, ווערט די בהמה אינגאנצן אנקאנטשעס.
און נאכדעם קען מען זיי שעכטן. יעצט די אידן טארן דאס נישט טון ווייל דאס איז טרייפה, און די האלאל מיט ביי די אראבער דאס אויך נישט כשר. איז גייען זיי יעצט ארום און זיי ווייזן ווי אין אלע בית השחיטות מאכט מען קרועלטי פאר ענימעלס, און די סוף גייען זיי בענען שחיטה מ'עט נישט האבן קיין כשר פלייש, און דאס איז א גרויסע פראבלעם ווייל נאכדעם קומט א חרבן אויף כלל ישראל חס ושלום. יא, אז אונז פירט מען זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, נעמט עס דער אייבערשטער צו. א מצוה וואס דער אייבערשטער הייסט אונז טון, אדער א לא תעשה וואס ער זאגט מען זאל נישט טון, איז א פריווילידזש. ס'איז א פריווילידזש אז אונז קענמער טון דעם רצון השם, ווייל במתים חפשי, ווען איינער איז טויט קען ער שוין גארנישט טון. סאו אז אונז אביוז מען די פריווילידזש נעמט עס דער אייבערשטער צו. אמאל נעמט ער אונז צו, חס ושלום. ס'איז א גרויסער פראבלעם רבותי, ס'איז א גרויסע צרה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה, כ'האב צוגעזאגט כ'וועל זאגן א שיעור וועגן פערציג, די נאמבער פערציג, וויל איך יעצט רעדן וועגן דעם, שטייט פאריגע וואך אין פרשת משפטים לא תבשל גדי בחלב אמו, פון דא לערן איך ארויס בשר בחלב, יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט פארוואס האט חנניה מישאל ועזריה ווען זענען אריין אין קאלעך אויוון זענען זיי ארויס געקומען לעבעדיגערהייט, זאגט ער א מורא'דיגע זאך דער זוהר הקדוש, ווייל זיי האבן זיך נישט מטמא געווען מיט בשר בחלב פון נבוכדנצר, נבוכדנצר האט געגעבן יעדן טאג צו עסן בשר בחלב און זיי האבן געגעסן נאר מאכל זרעונים, זיי האבן געגעסן נעטשערל געוויקסן. שטייט אין פסוק, וישם דניאל על לבו, דניאל האט זיך בארעכנט אשר לא יתגאל בפת בג המלך, ער גייט נישט עסן פון דעם טרייפענעם ברויט פון דעם קעניג, וועגן דעם. ווען מען האט אריינגעווארפן דניאל אין גוב האריות האט ער געהאט א צלם שלם, ער האט געהאט א צלם פון א איד, און ממילא האבן די לייב מורא געהאט פאר אים. יעצט ס'איז ידוע נבוכדנצר האט געגעסן די, ער האט געגעסן א ארנבת, א האס, וואס איז נאך געווען לעבעדיג, און נאר חנניה מישאל ועזריה האבן געוואוסט פון דעם סוד. יעצט, וועגן דעם האט ער נישט געהאט קיין צלם, ער האט נישט געהאט קיין צלם פון א מענטש, נישט נאר א צלם אלקים, און יעדע בהמה האט אויסגעזען צו נבי, אז נבוכדנצר זעט אויס ווי די בהמה, און וועגן דעם האבן די חיות פון אים געגעסן שטיקער וואס זיי האבן אים געזען, ווען נישט דאס וואס דער אייבערשטער האט גוזר געווען והוא במלכים יתקלס וואלט נישט געבליבן פון אים אפילו א שטיקל פלייש.

דעמאלטס וועט דער קינד זיין איין שטיק טומאה. מיט דעם קען מען פארשטיין פארוואס די חזל האבן זייער ווייט מרחיק געווען הרחקות און צו ווארטן זעקס שעה צווישן בשר בחלב און צווישן חלב און בשר א האלבע שעה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'מאכט זייער שלעכט פאר אים און טאמער ער וועט האבן א קינד מאכט עס אויכעט פארן זייער שלעכט. יעצט.

איד זיין. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז וועגן דעם האט גערעגנט פערציג טאג, ווייל אזוי ווי ווען א קינד ווערט געבוירן, ווערט ער דאך געבוירן צו פערציג טאג, כמנין ולד, ו' ל' ד' איז פערציג, איז טייטש אזוי, ביי פערציג דערקענט מען שוין אלעס, פונקטליך אינעווענדיג אויפן קינד. ס'דא אמאל ווען מ'מוז מאכן אן אבארשן, איז ביז פערציג טאג רעכענען די רבנים אנדערש די הלכה, נישט חלילה וואס מ'מעג, דאס איז רציחה, אבער אמאל איז דא וועגן מעדיקל ריזענס, וועגן אנדערע ריזענס, איז ביז פערציג טאג איז אביסל לייכטער ווי נאך די פערציג טאג, ווייל נאך פערציג טאג איז עס שוין א געהעריגער ולד. יעצט, ס'איז דא ניין הונדערט און זעכציג שעה, דאס איז תתק"ס לוגין פון א מקווה, א מקווה האט תתק"ס לוגין, אזוי שטייט אין מסכת פסחים דף ק"ט ו, משה רבינו איז געווען אויפן בארג פערציג טעג און פערציג נעכט, אזוי ווי די יצירה פון א ולד, ער איז געווארן א נייער מענטש.

משה רבינו איז געווען דריי מאל פערציג טאג אין הימל, אזוי ווערט געברענגט אין פרקי דרבי אליעזר, און די לעצטע מאל איז געווען פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור, וואס דעמאלטס האט דער אייבערשטער געזאגט סלחתי כדבריך, יין מגתו איז נישט כשר לנסך על גבי המזבח, נאר נאך פערציג טאג, ווייל דעמאלטס איז עס גוט אויסגעקאכט. די לוחות האבן געוואויגן פערציג סאה, חלב באטרעפט פערציג, אזוי ווי די פערציג טאג וואס משה רבינו איז געווען אויפן בארג סיני. די מרגלים זענען געגאנגען אויסשפיאנירן ארץ ישראל פערציג טאג, אזוי ווי ס'שטייט וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום, דאס איז אין במדבר י ח פסוק כ ה. די דור המדבר איז געווען אין די מדבר פערציג יאר, ארבעים שנה אקוט, האט מען זיך געקריגט, אזוי שטייט אין פסוק ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, דאס איז אין במדבר י ד פסוק ל ב. אליהו הנביא האט נישט געגעסן פערציג טאג ביז ער איז אנגעקומען אויף הר חורב ווען ער איז אנטלאפן דעמאלטס ווען ער האט געמאכט די העלדישע זאך, אז ער האט אויסגעהארגעט די נביאי הבעל, אזוי שטייט אין מלכים א', פרק י ט, פסוק ח'. יונה הנביא האט נביאות געזאגט אויף נינווה, האט ער געזאגט עוד ארבעים יום נינווה נהפכת, דאס איז אין יונה ג', פסוק ד. לאט ל' א' ט' איז באטרעפט פֿערציק, אזוי זאגט די מדרש תנחומא.

מסכת ברכות דף כ ח עמוד א, ריש לקיש האט אויך איבערגע'חזר'ט זיין לערנען פֿערציק מאל, אזוי שטייט אין מסכת תענית דף ח. רב הונא האט געפאסט פֿערציק טאג ווייל עס האט זיך אים איינמאל איבערגעדרייט די רצועות פון די תפילין, אזוי שטייט אין מסכת מועד קטן דף כ ה עמוד א. די גמרא זאגט, תנא מיניה ארבעין זימנין, אין מסכת ברכות דף כ ח און אין מסכת כתובות דף מ, אז זיי האבן געלערנט פֿערציק מאל יעדע הלכה. יעצט, אין מדרש תלפיות אין גאולה ווערט געברענגט א מדרש הנעלם אז אלע צרות טוען זיך נישט ציען מער ווי פֿערציק, ארבעים יכנו לא יוסיף, ביי די מלקות געבט מען פֿערציק און נישט מער, די סוף פונעם גיין פון די אידן איז געווען פֿערציק יאר. פֿערציק יאר פאר תחיית המתים וועלן אלע נשמות קומען אויף ארץ ישראל און זיי וועלן ווארטן דארט, דעם פֿערציקסטן יאר נעמען צום אויפשטיין די גופן פון זייער ערד, פֿערציק טאג.

איז רויבערס צום גוף. יעצט וואס דאס הייסט פונקטליך אז זמן גאולה של ישראל בשנת הארבעים דאס איז זאכן וואס אונז פארשטיי מיר נישט דאס איז העכערע זאכן און יעדער קען דרש'נען וואס ער וויל דרש'נען. יעצט אין ילקוט חדש אין ערך משיח סימן ל ח' ווערט געברענגט א מדרש הנעלם אז ימות המשיח און תחיית המתים דאס איז צוויי זאכן קיבוץ גליות וועט זיין פערציג יאר פאר תחיית המתים און נאכדעם וועט זיין גרויסע צרות פאר אידן, און נאכדעם וועט קומען די זמן גאולה פון פערציג יאר, סאו קען זיין דאס מיינט מען אז ס'עט זיין אין פערציגסטן יאר. שוין, יעצט איז דא פון ספר דעת שלום, דאס איז פון שאצער רבי'ן פון ענגלאנד, זאגט ער אז א מקווה איז אן ענין פון פיר מאל צען סאה. זאגט ער אזוי, ועוד כמה ענינים ניצולו מהחטא, ובהם אור הגנוז שולט, ענין טהרת המעיינות והים והמקווה הוא גם כן שייך לאור הגנוז, די טהרה פון די מעיינות און די ים און די מקווה איז שייך צום אור הגנוז, זאגט ער עיין מה שכתבתי במאמר מעיינות אומרים יהי כבוד השם לעולם, די מעיינות זאגן יהי כבוד השם לעולם, שעניני מעיינות אינם משתנים והם מאור הגנוז, זיי טוישן זיך נישט און זיי זענען פון אור הגנוז.

זאגט ער ואפשר שלכך שיעור מקווה ארבעים סאה וועגן דעם איז די שיעור מקווה ארבעים סאה ארבעה פעמים עשר פיר מאל צען ד' כנגד הארבע אילנות שהיו בחטא סאיז געווען די פיר אילנות אזוי ווי סשטייט אין די מדרש איינער האלט אז די אילן וואס אדם הראשון האט געגעסן תאנה איז געווען א תאנה איינער האלט סגעווען חיטה איינער האלט סגעווען א ענב. ענבים, און איינער האלט ס'איז געווען אן אתרוג, יעצט ס'איז געווען פֿיר אילנות, און און ס'ידוע אין די גמרא אין מסכת סנהדרין אז בעשירית סרח די ש די צענטע שעה האט אדם הראשון געזינדיגט, צען מאל פֿיר איז פֿערציק דאס איז קעגן די קללות וואס ער האט באקומען, און פֿיר מענטשן האבן עס באקומען, אדם האט באקומען צען, חווה צען, די ערד האט באקומען צען קללות און דער נחש צען. אזוי שטייט אין בראשית רבה אין פרק ה קפיטל ח. פערציג קללות, קומט אויס לויט דעם אז די מקווה וואס דאס איז פיר קעגן די פיר אילנות און מאל צען וואס דאס איז קעגן די צענטע שעה איז מתקן די אלע דעם חטא פון אדם הראשון, און וועגן דעם זאגט ער לכך המקווה בקדושתה ובטהרתה נשתאר מאור הגנוז דאס בלייבט איבער פון אור הגנוז, אדם הראשון הציל זה הענין, אדם הראשון האט דאס משיג געווען, ביושבו במי גיחון לתשובה. שטייט אין פרקי דרבי אליעזר פרק כ אז ער איז געזעסן אין מי גיחון תשובה צו טון והציל און ער האט מציל געווען ענין טהרת המקווה והמעיינות מיט דעם האט ער מציל געווען די טהרת המקווה און מיט די מעיינות דאס איז וועגן נאמבער פֿערציק תורה שניתנה למ"ם יום די תורה איז אויכעט מטהר כלל ישראל אזוי ווי שטייט אין די גמרא מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה אף בתי כנסיות ובתי מדרשות מעלין מטומאה לטהרה. יעצט, די וואך שטייט אין סדרה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שטייט נישט בתוכו זאגן די גמרא, נאר ס'שטייט בתוכם, דאס טייטש מלמד שהקדוש ברוך הוא שוכן בלב כל אחד ואחד מישראל כעושה עבודה לשכינה. יעדער איינער, דער אייבערשטער רוהט ביי אים פונקט אזוי ווי ביי די גרעסטע צדיקים. שטייט אין מדרש. אין קאפיטל לד פסוק א', אז ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה'ן ועשו לי מקדש האט ער אנגעהויבן התחיל משה מתמיה, ער האט אנגעהויבן צו וואונדערן זיך, ואמר כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, די כבוד פון אייבערשטן איז דאך פארפילט דורך די אויבערשטע און די אונטערשטע, והוא אומר לי עשה לי משכן, ער גייט און דער אייבערשטער זאגט מיר מאך דיר עפעס א קליינע משכן מיט א מאס וויפיל ס'זאל זיין. אמר הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט לא כשם שאתה סובר כך אני סובר, נישט אזוי ווי דו טראכסט טראכט איך, אלא כ' קרש בצפון, ס'זאל זיין צוואנציג ברעטער אין צפון, וכ' בדרום און צוואנציג אין דרום, ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינותי בתוך אמה על אמה, און איך וועל דארט אראפקומען און איך וועל מיין שכינה מצמצם זיין אין אן אמה. יעצט איז דא דער באקאנטער בעל המוסר הרב ירוחם פון מיר אין ספר חכמה ומוסר חלק ב' מאמר נ"ה איז מסביר וואס איז געווען די ווינדערעכץ וואס משה רבינו האט זיך געווינדערט איז זאגט ער אזוי תמיהתו של משה היתה די ווינדער פון משה'ן איז געווען איך אפשר שתהיה השראת השכינה הקדושה למטה במקום כה מצומצם ווי קען זיין אין אזא קליינעם צמצום

ואל יאמר אדם הן אני עץ יבש כ'בין א טרוקענער האלץ, ואין אני ראוי להשראת השכינה, זאלסטו דאס נישט זאגן, כי כל אחד באשר הוא, יעדער מענטש וויאזוי ער איז, אם יהיה ראוי אויב ער איז ראוי תשרה השכינה אצלו. יעצט מ'דערציילט אויף ר' נפתלי אמסטערדאמער אז ער האט אמאל געזאגט פאר זיין רבי'ן ר' ישראל פון סאלאנט, געווען פון די גרויסע בעלי מוסר, האט ער ר' נפתלי געזאגט ווען איך האב ווען די מידות פונעם רבי'ן און דאס הארץ פון יסוד ושורש העבודה און דעם קאפ פונעם שאגת אריה וואלט איך געווען א געוואלדיגער גדול א תלמיד חכם און א ירא שמים האט אים זיין רבי ר' ישראל סאלאנטער גענפערט נפתלי נפתלי דיין קאפ און דיין הארץ און דיינע מידות זוכט דער אייבישטער ער זוכט שוין נישט יעצט דעם יסוד ושורש העבודה'ס. שטייט אין תנא דבי אליהו זאגט אליהו הנביא. זאגט ער די ווערטער, מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ איך זאג אויף מיר עדות דעם הימל מיט די ערד, בין ישראל סיי א איד בין עקום סיי א גוי בין איש סיי א מענטש בין אישה סיי א פרוי בין עבד סיי א קנעכט און בין שפחה סיי א דינסט, הכל לפי המעשה שהוא עושה, לויט די מעשה וואס ער טוט כך רוח הקודש שורה עליו, אזוי האט ער, די שכינה רוהט אויף אים, אזוי האבן די חז"ל אונז געלערנט אז די מאן פון דבורה, איז געווען אן עם הארץ. האט אים זיין ווייב געזאגט, דבורה הנביאה, קוק איך וועל דיר מאכן שיינע גרויסע קנויטן, דו וועסט גיין אין שול און דו וועסט עס אנצינדן, און די אידן די תלמידי חכמים וועלן קענען זיצן און לערנען תורה, עסטו זוכה זיין אז אויף יענע וועלט וועט זיין דיין חלק צווישן ערליכע מענטשן. און זי איז געגאנגען, זי האט אים געמאכט דיקע קנויטן, ס'זאל זיין א ליכטיגקייט, א גרויסע ליכטיגקייט, וועגן דעם.

דער אייבערשטער האט געזען אז ער האט געוואלט אז אידן זאלן קענען האבן ליכטיגקייט צו לערנען די תורה, האט ער געזאגט איך וועל דיר אויכעט פארמערן דיין ליכטיגקייט, און ער האט אים געגעבן צוועלף קינדער קעגן די צוועלף שבטים, ווער האט דאס גורם געווען? לפידות, ווייל ער האט געהאט א וואוילע פרוי, וועגן דעם זאגן די חזל אויף דבורה אשת ברק חכמות נשים. בנתה ביתה קלוגע פרויען בויען אויף א הויז אזוי שטייט אין תנא דבי אליהו רבה פרק ט'. יעצט די גמרא מסכת נדה דף ע' עמוד ב' לערנט אונז צוועלף זאכן האט געפרעגט אלכסנדרי' רב יהושע בן חנניה איינע פון די שאלות האט ער אים געפרעגט מה יעשה אדם ויחכם וואס זאל א מענטש טון און ער זאל קלוג ווערן אמר להם האט ער אים האט ער געזאגט פאר די אנשי אלכסנדרי' ירבה בישיבה וימעט בסחורה ער זאָל זיצן און לערנען, און ער זאָל װײניקער האַנדלען. אמרו לו, האָבן זײ אים געזאָגט, הרבה עשו כן, אַ סך האָבן עס געטאָן, ולא הועיל להם, ס'האָט זײ נישט געהאָלפֿן. אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו. זאָל בעטן רחמנות, אַז דער אײבערשטער זאָל אים עפֿענען די אױגן, והאר עינינו בתורתך, ער זאָל מתפּלל זײַן כּסדר, אַזױ װי ס'שטײט אין משלי ב', כי ה' יתן חכמה מפּיו, דעת ותבונה. קומט אויס לויט דעם אז מען דארף האבן צוויי זאכן, מען דארף האבן סיי מען זאל מרבה בישיבה וימעט בסחורה, און אויכעט מען זאל מבקש רחמים זיין. יעצט די רבינו יונה אין אין די דרשות אין פרשת מסעי זאגט אז ס'איז נישט מעגליך שאי אפשר לזכות לחכמה בלי בקשת רחמים, אז מען קען נישט זוכה זיין צו חכמת התורה אנע דעם וואס מען זאל בעטן דעם אייבערשטן, די גמרא זאגט אין מסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א', שואל אדם בצרכיו בשומע תפילה, א מענטש זאל בעטן אלע זיינע באדערפענישן בשומע תפילה, יעצט זאגט די גמרא ואם בא לומר בסוף כל ברכה ברכה מעין כל ברכה אומר, ווען ער וויל זאגן אין סוף יעדע ברכה עפעס א בקשה מעג ער, זאגט דארטן רש"י אם היה משכח תלמודו, ווען איינער פארגעסט וואס ער לערנט מאריך בחונן הדעת, דא אז. אם הוא בעל תשובה מאריך ברוצה בתשובה, און אזוי ווייטער, אזוי זאגט רש"י מסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א', און סווערט געפסקנט אזוי אין שלחן ערוך אורח חיים סימן קי"ט סעיף א' אז ממעג צולייגן. יעצט אונז זעמיר זיך נישט נוהג צולייגן צו די אלע ברכות נאר ביי רפאנו און ביי שומע תפילה ווייל אונז וויל מיר זאגן די. געהעריגע תקנות וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן אונז געגעבן, אבער פון דעסטוועגן דאך אפילו דו לייגסט נישט צו קיין תפילות, איז דארטן ווי דו ווילסט מצליח זיין אין לימוד התורה זאלסטו מאריך זיין אין חונן הדעת. יעצט, רבי יעקב קניבסקי שרייבט אין זיין ספר חיי עולם חלק ב' פרק י ב, ובאמת גם מי שהוא קשה הבנה ווען א מענטש איז שווער ער זאל פארשטיין, אם יתאמץ מאוד בלימוד התורה, טאמער וועט ער זיך באמת שטארקן אין לימוד התורה, יזכה לסיעתא דשמיא להיות גדול בתורה, וועט ער זוכה זיין צו זיין א גדול בתורה, אף על פי שזה הרבה יותר מכפי כשרונו הטבעי, כאטשיג דאס איז אסאך מער ווי זיין געהעריגע כשרונות. יעצט, ס'שטייט ס'דא א ספר חוט המשולש, דאס ברענגט די תולדות פון חתם סופר, עמוד י ד, ברענגט ער סיפר לי דודי הגאון הקדוש ר' שמעון זאב אב בית דין דקהילה קראקע, ער איז געווען דער זון פונעם הייליגן חתם סופר, ער האט געהייסן דער כתב סופר, ר' שמעון סופר. דערציילט ער אזא מעשה אינעם ספר חוט המשולש אין שטאט דרעזניץ. איז געקומען צום הייליגן חתם סופר צו זיין זיידן, א בחור פון זיבעצן אכצן יאר, און ער האט געוואלט ער זאל מיט לערנען תורה, ער האט געזאגט איך זי איך האב זייער ליב צו לערנען תורה, ווען די בחורים האבן אים אנגעקוקט, זיבעצן אכצן ער קען נאך נישט קיין אלף בית, האט יעדער זיך גענומען לאכן, אבער ער האט אזוי שטארק געוואלט, אז דער הייליגער חתם סופר האט אויף זיי געשריגן, אז ער וויל אזוי שטארק וואס מאכט עטס חוזק, זייטס אים מקרב. זיי האבן אנגעהויבן מקרב צו זיין, מען האט אנגעהויבן צו לערנען, יעדער בחור האט גענומען א טשענס א האלבע שעה א טאג, און דער בחור האט אנגעהויבן צו פארשטיין תורה. דער פראבלעם איז אבער געווען ער האט געהאט א שוואכן זיכרון, וואס ער האט היינט געדענקט האט ער מארגן פארגעסן, אפילו אויב ער האט עס געלערנט פערציג פופציג מאל ער האט עס פארגעסן, ער האט אבער ווייטער געלערנט און געבעטן דעם אייבערשטן, ער האט געוויינט און געוויינט און געוויינט. שרייבט דער ספר חוט המשולש אזוי, ער איז געווען א גרויסע ירא שמים, און האט פלייסיג געלערנט, און ער איז געווארן א למדן מופלג, ביז ער איז געווארן א דיין און א מורה צדק אין די שטאט מאטעסדארף, איר הערט וואס דא טוט זיך? און שטאט מאטעסדארף איז דעמאלטס געווען אונטער די גלילות פונעם הייליגן חתם סופר, שפעטער איז ער געווארן א רב פון די שטאט שילינג, ס'איז געווען נאך א גרעסערע שטאט. נאכדעם איז ער געווארן נאך א גרע א רב פון נאך א גרעסערע שטאט אין נייזאף, און ער איז געווען א תלמיד חכם גדול אין תורה און אין צדקות און אין יראת שמים, און ער ווערט דערמאנט עטליכע מאל אין די תשובות פונעם הייליגן חתם סופר. יעדער בחור וואס הערט דאס זאל וויסן, דאונט ווארי, האסט יא כשרונות, נישט כשרונות, אז דו וועסט דיך שטארק מוטשען און דו וועסט וועלן און דו וועסט מתפלל זיין פארן אייבערשטן, עסטו הונדערט פראצענט מצליח זיין, דארפסט דיך נישט זארגן. פלעגט זאגן רבי אלי' ווילנער, אז דו עסט נאר וועלן, קענסטו אויפוואקסן א רבי אלי' ווילנער. כ'וועל ענק דערציילן נאך א שיינע מעשה. אין שטאט לעבן ווילנע איז געווען אין פוילן איז געווען א שטאט וואס האט געהייסן ליפנישיק. געזעסן אידן ביינאכט מ'האט געלערנט משניות, און ס'איז געקומען עפעס א איד וואס האט גארנישט געקענט ער האט נאר מיטגעהאלטן ער האט ליב געהאט אידן לערנען האט ער מיטגעהאלטן איז ער געזעסן דארט יעצט מ'האט אנגעהויבן צו לערנען משניות אין מסכת יבמות האט מען גערעדט כסדר פון יבם א יבם שומרת יבם א יבמה יבם דער איד וואס איז דארט געזעסן האט מען גענומען די

בקיצור, ס'איז געווארן געפערליך. למעשה איז געשען אז ער האט זיך אויפגערעגט און האט אנגעהויבן צו שרייען אויב ס'איז נישט גענוג מ'האט מיך אוועקגעכאפט אלס קינד און די אלע גוים האבן מיך געטשעפעט מיט נאמען יוון, שרייט עטס מיר אויך דא יוון. זיי האבן אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ס'איז נישט יוון ס'איז יבם מיט א יוד בית ענדע מם נישט יוד וואו נון. ס'האט גארנישט געהאלפן און ער האט זיך גערעגט. קיצור, די קהילה האט זיך מיישב געווען. מ'וועט אים נעמען לערנען אלף בית ער זאל זעהן דעם חילוק. נעמען לערנען זעהן א חילוק יוון יוון יוון. בקיצור, ער האט אנגעהויבן צו לערנען, ער האט געהאט אזא חשק אין דעם לערנען, האט דער חפץ חיים אויסגעלאזט די מעשה און פארציילט, אני הכרתי את האיש בהיותו מעוטר כבר בתואר הגאון מליפנישיק, איך האב געקענט דעם מענטש, ווען ער האט שוין געהאט א טייטל מיטן נאמען הגאון פון ליפנישיק, איר הערט וואס דא טוט זיך? איטס אלל אפ טו יו, אז דו עסט וועלן וועט פון דיר ווערן, און דעטס אלל יו ניד איז א גרויסן ווילן מיט זאגן אביסל תהילים און בעטן דעם אייבערשטן. יעצט דער חזון איש שרייבט אויך, אין זיינע בריוון שרייבט ער. דער עיקר איז מען זאל קונה זיין התמדת הלימוד און מען זאל מתפלל זיין אויף דעם כסדר. שוין, האטס מיר אלע א גוטן שבת און כל טוב, און א פרייליכן חודש און ס'איז אדר עס קומט שוין שמחה, ס'זאל משפיע זיין פאר יעדן אלע שמחות וואס ער ברויך. א גוטן שבת און א פרייליכן חודש אדר און א פרייליכן פורים, אמן.